א גוטן ערב שבת קודש פרשת מקץ, און א געזונטן חודש טבת, און א לעכטיגן חנוכה און זאת חנוכה. כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם איך האב שוין ברוך השם גענדיגט מיין שיעור, איך האב שוין נישט וואס צוצולייגן, נאר ס'איז געשען דא עפעס א זאך און איך וויל יא רעדן נאך דערפון, נאך פאר די שבת קומט. אונז ווייס מיר, אונז גלייב מיר אז דער אייבערשטער הערט אויס יעדן איינעם, אבער כ'האב באמת נישט, כ'האב באמת נישט געוואוסט, איך זאג אייך די אמת, אז נחום ראזנבערג האט געזאגט ביז יעצט ותן ברכה און ס'האט נישט גערעגענט, כ'האב געזאגט די ערשטע מאל ותן טל ומטר לברכה, איר הערט וואס איז געשען? עס האט אנגעהויבן צו גיסן, ס'גיסט אזוי אז מ'קען נישט ארויסגיין, ס'וועט זיכער זיין פול דער בור אויף אלע זייטן, איך האב הנאה. שוין, דאס איז א מוסר השכל ווי דער אייבערשטער הערט אויס יעדנ'ס תפילות אפילו א יחיד, אפילו איך בין דאך א יחיד, שטעל דיר פאר אז ביז דער לעצטער מענטש קומט נישט אן ביז נהר פרת ביז עק ארץ ישראל און מען איז נישט מתפלל, פארוואס? ווייל מען האט געוואוסט אז ס'איז דא א איד וואס ער בעט שטילערהייט ביים אייבערשטן רבונו של עולם ס'זאל נישט רעגענען ווען נישט וועט די גאנצע ראוד זיין אנגעפלאדעט און ס'וועט מען נישט קענען אנקומען אהיים און מ'וועט נאך חלילה געהארגעט ווערן אויפן וועג. זאלסט וויסן אז איך האלט איך אין איין מסביר זיין אז מען טאטשט א קינד ווערט ער צודרייט און משוגע און ס'איז ס'איז ממש א חרבן וואס דא גייט פאר און דער עולם פאר סאם וועיגעסט ריזען נעמט מיך קיינער נישט ערענסט אה ס'איז דא וואס נעמען יא געווענטליך די וואס זענען שוין פגועים צו די עלטערן פון טאטעס די טאטעס פון קינדער וואס זענען פגועים די נעמען מיך שוין יא אביסל ערענסט באט אדער דען דעט נעמט מיך קיינער נישט ערענסט. פארשטייסט? איז וויל איך ענק זאגן, ס'איז געשען א מעשה דעם מיטוואך, און איך מוז רעדן דערפון. איך בין דאך דא אין בית וגן, דא איז דאך אויכעט אלעס אזוי באהאלטן, קיינער טאטשט נישט קיינעם, ווייסט, בול שיט. און ווייסט דאך, מ'מאכט מיך אוועק, און אהער מיט אהין, און און אויבן אין בית וגן, ווען איך בין אנגעהויבן דא צו ארבעטן צוויי יאר צוריק, און פונקט דעמאלטס וואך איז געווען איינער, ער הייסט פליישמאן, ער איז געווען אמאל א גבאי,

ג נעמסט א יונגעלע דארטן פון פערצן יאר שטופסט אים אריין אין אחור פליקסט אים אז דיין תאווה שטופט, אזוי שטייט דארטן אין תניא, אהבה דוחקת את הבשר, די ליבשאפט שטופט דאס פלייש, עניוועי, כ'וויל נישט יעצט אריינגיין אין דעם, כ'וויל ענק נאר זאגן, דא אויכעט, איך האב זיך געזאגט איך וויל נישט מאכן קיין מענער מקווה, נו אז דו ווילסט מאכן מאך, געזונטערהייט, איך האב נישט קיין פראבלעם, אבער איך וויל עס נישט מאכן. עניוועי אז איך בין שוין דא וועל איך עס דיר מאכן אבער איך בין נישט צופרידן זאג איך אים ס'איז דא אויבן צוויי מענער מקווה'ס זאל מען דארטן שטופן אגאנצן טאג ס'האט מיר געזאגט א רב פון אויבן פון אויבן מיין איך אויבן אין בית וגן זאגט ער מ'האט געעפנט דא א ריזיגע מקווה בריכת שלמה הייסט עס צו וויאזוי ס'איז שוין געווען דריי מ'האט עס קוים געעפנט ס'איז שוין געווען דריי אינסידענטס די לעצטע פאר וואכן. שוין, קיצור, איך האב דאך שוין מיין מזל אז מ'פאלגט מיך נישט. עניוועי מ'גייט מאכן מיט מאכן מענער מיט שמענער, ווי קומט צו מענער מקווה'ס? איך זאג, טאמער מענער גייען אנהייבן צו גיין אין מקווה'ס, דארפן פרויען אנהייבן צו גיין מיט הויזן. וואס גיימער אונז אין א מקווה? ווער האט אונז איינגעטיילט אז ס'איז דא אזא זאך ווי א מענער מקווה? ס'נישט דא אזא זאך. עניוועי, אונטערשטע שורה, למעשה וויל איך ענק זאגן וואס ס'איז געווען. געזעסן א בחור וואס ער איז איינער פון די, א בחור פון פון די חשוב'סטע אידן דא אין אין די שטאט און אין די שול, ער זיצט און לערנט טאג און נאכט, זעכצן יאר אלט, איז געפארן מיטן אגד באס און פארט און פארט און פארט און פארט, קומט אן א מענטש און זעצט זיך לעבן אים און מ'פארט, יענער איד איז מידל עידזש יענער מסתם טוירטי פייוו, פארטי. ער נעמט מיט זיין הענט און כאפט אן דאס יונגל אינמיטן א פאבליק באס דעם פיפיק, דעם פיפיק, נאכאמאל, כ'האב אים געזאגט וואס ער כאפט אים אן, ער האט אים נישט אויסגעפוצט די נאז, עטס האט זיך אזאלעכע הינטישע חיות האבן מיר געוואלט אונטערברענגען פארוואס ווייל איך זאג דער פיפיק, ער האט אים אנגעכאפט דעם פיפיק אינמיטן א פאבליק באס, עס איז שוין געווען ביינאכט מען האט שוין נישט געזען. ש. בקיצור דאס יונגל איז געווארן פארפרוירן און ער האט גארנישט געטון. נאר וואס איז געשען איז א מורא'דיגע זאך. דער אינגל האט א חבר וואס איז אויך געפארן אין דעם באס און ער האט געדארפט קאלן זיין מאמע'ן אז ער גייט קומען שפעט, האט ער געבעטן פון דעם חזר וואס האט אנגעכאפט דעם פיפיק, ווי ס'איז אין בבא בתרא ז זיי איבערזאגן נאכאמאל די גאנצע, האט ער אים געבארגט א טעלעפאן און ער האט אפגעקאלט זיין מאמע'ן. ער האט אפגעקאלט דער דער בחור, און עס האט גארנישט פון דעם וואס מען האט אים אנגעכאפט דעם פופיק. ער האט אפגעקאלט א בחור האט געבארגט א טעלעפאן צו קאלן זיין מאמע, סאו האמער דאך שוין זיין טעלעפאן אויכעט, העהעהעהע, אונז האמער אלעס, נישט נאר זיינע הענט וואס האט געטאטשט דעם פיפיק נאר מאמער אים. למעשה בין איך געגאנגען כהאב גראד אפגעקאלט דא מיינע קאנעקשאנס, כהאב זיי געפרעגט וואס מען טוט, זאגן זיי אין צוויי שעה איז אריינגעזעצט, פרעג איך וויאזוי, זאגן זיי ווייל יעדע עגעד באס האט א מעגל סגור, דא איז נישט דא א עגעד אויפן ראוד וואס האט נישט קיין מעגל סגור, זיי ווילן נישט מען זאל זיי סוען, און נאכדעם האט מען צוטוהן מיט אראבער אויכעט, ס'איז דא אן. עגעד יעדע באס האט א מעגל סגור, מען האט אויסגעטשעקט יא דער באס האט א מעגל סגור די פאליס זאגט ווען דער בחור קומט ביז צוויי שעה איז יענער אריינגעזעצט הייבט זיך דאך יעצט אן די מעשה איז א בחור א בן תורה ער האט מורא מ'וועט זאגען די ישיבה און מען וועט דאך נאך זאגען מסתמא האט ער אים שוין געקענט עטס קענט זיך די סאטמארע בול שיט מסתם קען ער אים נאר יעצט האט ער שוין געוואלט תשובה טוהן עטס געדענקט זיך וויאזוי האט עטס אלס געפירט אין ענקער קראנקע וועלט. איז למעשה האט זיך דא אנגעהויבן יעצט א גאנצע זאך, דער בחור איז זייער שווער צו גיין, איז באמת א בן תורה, אבער זאג איך דעם טאטן היינט אינדערפרי, דאס בין איך געוואויר געווארן היינט אינדערפרי, זאג איך אים קודם גיי צו א דאקטער פאר העלפ, זאגט ער ניין ער ברויך נישט, דער טאטע האט אים געגעבן העלפ, זאג איך אים איך וויל דיר עפעס זאגן, דו קענסט מאכן אן אפערעישאן אויף א ברוך? זאגט ער ניין, זאג איך אים דעמאלטס קענסטו אים נישט געבן קיין העלפ, האסט אים נישט געגעבן העלפ. יעצט ווען איך מאך דא דעם הקלטה איז דא דא בערך עלעווע ביינאכט, א בחור'ל דרייט זיך דא אין בית מדרש, איך האב אפגעקאלט זיין טאטן ער זאל אריבער קומען דא ווייל דא קען געשען אן אומגליק, און איך שריי צו אים יעצט נעם דיין קינד מיט א טעקסי און פאר אריין אין א שפיטאל, דארפסטו נישט מסר'ן אויך נישט, דו פארשטייסט וואס דא טוט זיך, קומט א אינעסענט יונגעלע, ער איז א אמת'ער בן תורה, א שטארקער בן תורה, איך זעה ער זיצט און לערנט כסדר. וואס האט דער חזיר געדארפט פון דעם יונגעלע? עס איז דא אזויפיל יונגלעך וואס איז שוין לאנג אראפ פון די וועג און זיי זוכן א פופיק איינער זאל זיי אנכאפן און פופיק. עס איז דא אין בארס איז דא אין תל אביב גענוג און נאך, דו טרינקסט אויבן א גלעזל פאר צען שקל און דו גייסט אראפ אונטן און טרעפסט זעכצן מענטשן חזיריש אויסגעטון נאקעט, קענסט טון וואס דו ווילסט, קענסט אין זיי שטופן זיי וועלן דיר שטופן, וויי דע העל דו יו טאטש סאטש ען אינעסענט בוי? יעצט דא ווי איך בין אין בית וגן האבן זיי זיך אנגעהויבן אויפצווועקן, אז דער משוגענער נחום איז גערעכט, קען קומען אן אינעסענט בחור'ל און נישט וויסן פון קיין צרות און פארן מיט אן עגד באס, געקומען א פרעמדער מענטש וואס האט קיינמאל נישט געהאנדלט מיט אים און אים אנכאפן דעם פיפיק, דער בחור איז פארפרוירן געווארן, און איך האב אים אבער אויסגעלערנט פון היינט און אן זאלסטו דיך אויסלערנען און אלע דיינע חברים. ווען איינער כאפט דיך אן דארט פרעג יענעם אנטשולדיגט וואס טוט דיין הענט אויף מיין פיפיק? דארפסט נישט שרייען דארפסט עס נאר פרעגן, ווייסט וואס וואלט געשען? די באס וואלט זיך אפגעשטעלט, עס וואלט געווארן א א געהעריגע רעוואלוציע אינעם באס און מען וואלט גערופן די פאליס, זאגט ער ער האט נישט געוואוסט, וועגן דעם זאג איך מען דארף הערן מיין האטליין, מיין האטליין איז אזוי וויכטיג צו לערנען ווי צו לערנען חומש רשי יעדע וואך. להבדיל, יא, עטס קענט זאגן להבדיל כ'האב ווען קאלענדרערט, איך וויל ענק זאגן איין זאך, סאטמאר איז אזוי פארפוילט מיט אזוינפיל ליגנט אז איך ווינדער מיך וויאזוי ס'האט אנגעהאלטן אזוינפיל יארן, נאר דער אמת איז בעלז האט אויך אנגעהאלטן אזוינפיל יארן, ס'איז געווען די זעלבע פארפוילט, די זעלבע שקר מיט פאליטיק מיט אלעם, אין ברסלב'ער חסידות איז די זעלבע, און מען רעדט איין ר' נחמן האט געזאגט, ר' נחמן האט נישט געזאגט, און אז ער האט געזאגט האט ער נישט געדארפט זאגן, און אז ער האט געזאגט מיינט נישט אז ס'איז אזוי. און אזוי זענען אלע חסידישע הויפן. עניוועי. אונז האמיר זיין טעלעפאן, אונז האמיר אלעס זיין אינפארמעישן, מיר גיימיר אלעס באקומען. ס'איז געווען טו טוירטי סעווען פי עם אין עגד באס. מיטוואך. מיטוואך ווען מ'האט געצינדן, לאמיר זעהן, היינט האט מען געצינדן פינף, מיטוואך האט מען געצינדן פיר לעכט, פיר חנוכה לעכט האט מען געצינדן, און דער כאפט אן יענעם דעם פופיק. און עטס האטס א פראבלעם אז נחום ראזנבערג זאגט די פופיק, נו וואס זאל איך זאגן? ווען ער פרעגט אים ווען הויך, שיין, אנטשולדיגט וואס רירסטו אן מיין פופיק? וואלט ווען נישט געשעהן גארנישט, נאר מ'וואלט אים ווען אפגעשטעלט. עטס זענט אלץ אזעלכע חכמים אזאלעכע בלאף ס'איז גאנץ סאקמער קאקמער מיטן גאנצן אידישן דארט נישט נאר נישט נאר סאטמער וויזשניץ איז די זעלבע און בעלז איז די זעלבע ס'איז אלץ איין שטיק דרעק ליגנערס יעצט וויל איך ענק זאגן נאך א זאך וואס איז זייער וויכטיג מ'האט היינט איינגעזעצט איינעם וואס ער האט שוין גערעיפט נײַן מײדלעך, נײַן מײדלעך האָט ער שױן גערעיפּט, נעבעך. נאָר די רבנים האָבן אַלץ געשטאַדלט פֿאַר אים. יעצט האָט מען אים געכאַפּט על חם, מע האָט אים אײַנגעזעצט, מע האָט נישט געקענט שטאַדלען. יעצט װיל איך פֿרעגן אַ זאַך. איז דאָס ריכטיק, װען אײנער רעיפּט אַ מײדל, אַז מע זאָל נאָך שטאַדלען פֿאַר אים? איז דאָס ריכטיק? אונטער װעלכן סעיף אין שולחן ערוך מעג דאָס זײַן? אַז אַ באַנדע בהמות דאָ אין ארץ-ישׂראל זענען זײ נאָך בהמות. אין אַמעריקע װאָלט מען שױן דאָס נישט געטאָן. באַט ס'איז נישט אַזױ װיכטיק. דער עיקר װאָס איך װיל אַרױסברענגען איז. מען האט אים געכאפט א חמה, מען האט אים געגעבן איך געדענק נישט צו עלף יאר צו זיבעצן יאר, איך געדענק נישט, און מען האט אים, מען האט, מען גייט אים איינזעצן, איז ער געגאנגען געמאכט א גרויסע סעודה, עס איז דא צבי, די בעקערי צבי, צבי כהן, געמאכט ביי אים אין שטוב א גרויסע סעודה, מען זעט ווי יעדער לאכט און ליצעוועט, אזוי ווי ביי ברוך מרדכי'ן ווען מען פלעגט אים כאפן, ער האט נאך געהאט אויבן אן. ער האט נאך געדינגען די אלע שקצים ארום זאלן קומען פאלש עדות זאגן, און האט נאך געוואלט באגראבן ווער ס'האט עהם געוואלט באגראבן, און האט נאך אריינגעכאפט דעם סאטמאר רב זאלי קאהן און זיין זון אז זיי זאלן גאר שרייבן פארן דזשאדזש בריוון און אז ער ארבעט אין סאטמאר און מ'האט עהם געטרייט צו ראטעווען ווי מ'האט נאר געקענט. כ'וויל ענק עפעס זאגן. עטס וועטס אונטערגיין, דער אייבישטער וועט נישט צולאזן אידיש בלוט, א מאמע האט געבלוטיגט פאר דעם קינד און געברענגט אויף די וועלט און וויל זען פון אים נחת, צוויי הונדערט טויטע האמיר, זעלבסטמארד, צוויי הונדערט אין די לעצטע צוויי יאר, נישט איך זאג עס, נחום ראזנבערג איז א ליגנער און א משוגענער, ענקער שפראך קען איך, נאר דאס זאגט די אלע וואס זיי טוען אין דעם, ס'איז דא הערשעלע גלאק, צבי גלאק, און ער האט א מוסד עמודים, און דאס איבעריגע האב איך ענק אלע אין דר'ערד, עטס זענטס נישט ווערד די ערד זאל ענק האלטן, און איך זאג נאכאמאל, עס האט א איד געזאגט איך בין נישט אזוי ברוגז אויף היטלער'ן אויף די אידן וואס ער האט געהארגעט ווי אויף די סקאמבעגס וואס ער האט איבערגעלאזט די גאנצע סאטמאר מיט דעם חסידות מיט וויזשניץ מיט די אלע שקצים, זיי קענען נישט זיין נארמאל? למשל דער שייגעץ לעזער וואלף, למשל לעזער וואלף איז געגאנגען צו א גרענד דזשורי מסר'ן אז דער מענטש וואס האט איינגעזעצט ברוך מרדכי'ן איז געקומען צו אים און ער האט פארלאנגט געלט טאמער נישט גייט ער מסר'ן און ער געט אויכעט די האנט פאר נורסעס, ער האט שיינע נורסעס אין די האספיטעל, ער געט זיי די האנט, נישט גענוג אז ער זאגט זיי העלאו, און ער איז היינט געווארן איינער פון די גרעסטע רבנים אינעם דור, וויינט ווי א משוגענער לייגט זיך ארויף אויפן טיש. נעבעך, איינער האט מיר יעצט געזאגט, איך ווייס נישט צו ס'איז אמת, אז בעלזא האט געמאכט, דער בעלזער רב הערט מיין האטליין, ער הערט נישט אליינס, אבער ער האט ווער ס'געט אים איבער די היילייטס, ווען יעצט געמאכט אז א רב אין זיין בעזעם שטיבל, בעלז האט א בעזעם שטיבל, דארפן קומען אלע פרויען וואס ארבעטן אין די בעלזער מיידל סקול, אזוי האב איך געהערט, איך נעם נישט קיין אחריות, איך נעם זיבן טויזנט פיר הונדערט צוויי און דרייסיג און א האלב דיסקלעימערס, און ער זאגט פאר יעדע מחנכת. וואס און וויאזוי זי דארף רעדן צו די מיידלעך אז זאלן וויסן וועגן א וסת, וועגן א פיריעד, וועגן א וועדזשיינע, און אז ס'טוט נישט בלוטן צו לאנג, און דאס איז וואטעווער די סטארי איז, מ'דארף נישט זאגן אז דאס האט צו טון מיט האבן קינדער, ס'איז א קלינינג פראסעס, אזוי ווי איך גיי גדולים און דו גייסט קטנים איז דא א וסת אויכעט. און איך הער זאגן אז זיי האבן עס גענומען ערנסט אין די הענט ווייל ס'איז טאקע געווען גרויסע פראבלעמען, די מיידלעך האבן געמיינט אז די וועדזשיינע איז געמאכט מ'זאל זיך שפילן דערמיט, און זיי האבן נישט געכאפט וויפיל אינפעקשעס דיזיזעס ס'קומט פון דארט ארויס, און מיר האט א דאקטער אין וויליאמסבורג געזאגט, ער האט מיר געזאגט ניינטי פייוו פערסענט אוו די אלטרא ארטאדאקס טשילדרען העוו א יעסט אינפעקשען אווער דער, פארוואס? ווייל נאכדעם ווען ס'בליט מיינט זי אז זי דארף זיך שפילן דערמיט, זי כאפט נישט מ'דארף דאס גוט אפוואשן, און ס'דא אויף ביידע זייטן איז דא אזא דיקע הויט, ס'דא די רעכטע ליבריעס מיט די לינקע ליבריעס, און מ'דארף דאס גוט ארומוואשן און ס'זאל נישט בלייבן דארטן די אלע באצילן. שוין דאס האב איך צוגעלייגט נאר אן עמורדזשענסי ווייל ס'איז שוין ממש כי באו מים עד נפש. כ'וויל ענק פארציילן א מעשה לכבוד חנוכה. ביסל אמונה שלימה אינעם אייבערשטן, פארלאזן אויפן אייבערשטן. א מורא'דיגע מעשה. אפאר וואכן צוריק האט א אינגערמאן ארויפגעלייגט אויפן וואטסעפפ א קורצע מעשה אז ער געהאט אמאל א הויז און ס'האט אנגעהויבן אינמיטן די נאכט צו ברענען און ער איז געגאנגען באקוקן און ער איז געלאפן און מענטשן האבן אים געזאגט, דו ביסט א משוגענער, אז דיין הויז ברענט, לויף אוועק, מ'וועט זאגן, דו האסט עס אנגעצינדן, ער האט עס נישט פארשטאנען אזוי, ווייל ער געווען א בחינה סנדער, נישט געגאנגען אנצינדן דאס הויז, און צו מאכן א לאנגע מעשה זייער קורץ, און מ'האט אים נאכדעם געסוט אז ער האט אונטערגעצינדן דאס הויז, און מ'האט אים געוואלט צונעמען דאס הויז מיט אלע צרות, איז ער געגאנגען צום ריבניצער רבי'ן, ריבניצער רבי האט נאך געלעבט דעמאלטס, ריבניצער רבי האט אויף אים געשריגן קולות, און דאס א צדיק האט געוואלט ממתיק זיין דינים, און ער האט גערעדט אהער מיט אהין, נאכדעם זאגט ער אים, כ'האב מיך נאכנישט פארגליכן מיטן שר של אש, און נאך אזאלכע אינטערעסאנטע זאכן וואס קיינער האט שוין נישט געהערט אזאלכע ווערטער די לעצטע כ'ווייס הונדערט צוויי הונדערט יאר, האט אים געזאגט ער זאל צוריק גיין פארן פסח, ער האט אים געגעבן אביסל ציגרעטלעך, ער האט געזאגט פארייכער די ציגרעטלעך, א. זייער א שיינע מעשה באריכות. ביי די מעשה דערמאנט ער אז ס'איז געווען א איד מיסטער מארי נידלמאן וואס יעדער האט אים געקענט, און דער איד האט געארבעט דעמאלטס פאר די גוים, און זיי האבן געזאגט אז דער איד האט עס געוואלט אנצינדן דאס הויז ווייל ער איז אן אנטיסעמייט, נישט געוואלט די גוים, און. למעשה ס'איז אויף אים געשטאנען צו זיצן כ'ווייס נישט וויפיל יאר, און פלאס צונעמען דאס הויז מיט אלעם. יעצט דער הייליגער זוהר פרעגט, וואס דארף מען דערציילן די ניסים פון יציאת מצרים? וואס פעלט עס אויס צו פארציילן? יעדער ווייסט עס, דער אייבערשטער ווייסט עס, די מלאכים ווייסן עס, די מענטשן ווייסן עס, וואס פעלט אויס די גאנצע מצוה סיפור יציאת מצרים? זאגט דער זוהר הקדוש ווייל די הני מילין סלקין די ווערטער גייען ארויף און ס'געבט א קרוין כביכול פארן אייבערשטן און דער אייבערשטער בארימט זיך פאר די פמליא של מעלה קוק און זע וויאזוי מיינע קינדער רעדן פון מיין לויב און אין די זעלבע צייט ברענגט עס אריין א געוואלדיגן כבוד פארן אייבערשטן אז די מלאכים קוקן צו וואס דער אייבערשטער האט געטון גוטס פאר אידן און אידן הערן אים נישט אויף צו דאנקען יעדעס יאר. דאס איז דער זוהר וואס מען זאגט פקודא בתר דא לספר בשבחא ביציאת מצרים, אין אסאך הגדות שטייט עס. איז די ווארט איז נישט אז דער אייבערשטער דארף עס האבן, די ווארט איז אז דו דארפסט עס האבן צו דאנקען דעם אייבערשטן, און דורך דעם וואס דו דאנקסט דעם אייבערשטן ווערט געשען נאך און נאך און נאך און נאך ניסים, ווייל פון דעם נס ווערט נשפע נאך און נאך, ווייל א רחניות'דיגע זאך וואקסט דאך כסדר, ווערט. נאך ניסים און נאך ניסים און נאך ניסים. אזוי זאגט דער הייליגער זוהר. ס'איז ידוע אויכעט ווען איינער דארף האבן א נס חוץ לדרך הטבע, דערציילט מען א נס וואס איז שוין געשעהן, פון א צדיק, צו א זאך וואס איז פאר אים געשעהן, און דורך דעם איז מען ממשיך אז ס'זאל גיין ווייטער און ווייטער און ווייטער און ווייטער. אזוי איז ידוע אין אלע ספרים. וויל איך ענק פארציילן א מורא'דיגע מעשה. די אינגערמאן האט דערציילט א מעשה פון רימניצער רבי'ן מיט מערי נידלמאן. מערי נידלמאן האט געוואלט צונעמען דאס הויז, ער האט געוואלט דעם אינגערמאן אוועקטראגן אין תפיסה אויף אייביג. בקיצור, ס'איז געווען דארטן פופציג זעכציג מענטשן, ס'איז געקומען פון איבעראל, מ'האט צוזאמגערופן פון אלע קירכעס פון ארום ווילימסבורג, מ'האט צוזאמגערופן אלע, יעדן. רימניצער רבי האט אים געזאגט פאר ער איז געגאנגען, זאלסט וויסן, כ'קוק דיך אן, דו האסט געווינען, גיי געזונטערהייט מיט פרייד, ס'איז דו וועסט געווינען. זאגט ער, איך ווייס נישט צו די רבי איז נארמאל, צו איך בין נארמאל, נאר איין זאך קען איך זאגן, רבי איך האב פארלוירן, כ'האב נישט, כ'האב גארנישט וואס אויפצוווייזן. זאגט ער אים, איך האב שוין ערלעדיגט מיטן מלאך פון שר של אש. שטעל דיר פאר מיט וועם דער רימניצער רבי האט זיך ארום געשפילט דא. יא, א מזל האט נישט געלעבט צו לאנג אין ווילימסבורג, ווען נישט וואלט מען דאך אים אויך דערגאנגען די יארן, אזוי מ'האט אלע ערליכע אידן דערגאנגען די יארן. עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג. די סוף איז געווען, דער אינגערמאן קומט אן אין קאורט, און מ'אקיוזט אים, ער האט געוואלט הרג'נען מענטשן, ער האט געוואלט צונעמען זייער פראפערטי מיט אלעם. שטעלט זיך אויף א גוי, מיסטער וויליאמס האט ער געהייסן, און ער געבט אזא זאג פאר'ן דזשאדזש, יור אנער, ווייל דעם מענטש האט מען דאך געזען, ער האט דאך ארום געלאפן כסדר דארט ביים הויז וואס האט געברענט, האט ער געזאגט יור אנער, איי נעווער סאו דיס מען, איי דאנט קנאו דיס מען, די ריזען וויי איי סעד דעט איי קעים אלאנג וויט די האול וויטנעסעס איז ביקאוז איי איך בין א נאכהענגער פון דעם און דעם גלח, און דער און דער גלח האט אויסגערופן אין די קירכע אז יעדער זאל קומען איש בל יעדר. און ער האט מיר צוגעזאגט אז כ'וועל קריגן א דירה ווייל כ'האב א קליינע דירה. באט איי לוק עט דיס מען, איי נעווער סאו הים, ענד איי קעים היער טו טעסטיפיי ע ליי אן א יומען ביאינג דעט איי דאנט, דעט איי דאנט איווען נאו הים. די מעשה שוין אזוי ווי ער האט עס געזאגט. האט די דזשאדזש געזאגט קעיס דיסמיסד, ס'איז געווען א גויטע, א פרוי א גויטע, א דזשאדזש. נאכדעם פרעגט זי צו ער וויל סוען מערי נידלמאן מיט די גאנצע קאפעלע. אזוי האט דער אינגערמאן פארציילט, יעצט קענסטו עס הערן.
יעצט וועל איך דערציילן א גרויסער מופת וואס איז געווען ביי מיר, וואס די וועלט האט דעמאלטס ממש גערודערט, וואס איז זייער אסאך אירע ווייסן וואס איז געוועזן ביי מיר, איך בין דאך געווען אין ריעל עסטעיט, כ'האב געהאט א הויז, א טערטי סיקס פעמילי האוז, אויף סאוט עיט קעגן איבער בית יעקב מיידל סקול, און דערנעבן דעם האב איך געהאט נאך א צוויי דריי הייזער איינס נעבן דאס אנדערע, קעגן איבער איז געווען די בית יעקב מיידל סקול, דעמאלטס איז געווען אין ניינטין סעווענטי סיקס דאכט זיך מיר, דעמאלטס האט מען געבויט אין וויליאמסבורג די קלעמענטע פראדזשעקטס ווער ס'ווייסט, ס'איז געווארן א גרויסע מחלוקה, אין ווילאמסבורג דער קאנסול, די אידישע קאנסול סאטמאר מיט די ספאנישע געגנט צעלט דרײַ. וויפיל פערצענט פון די נייע קלעמענטי פון די דירות וועלן גיין פאר די היימישע אידן און וויפיל ס'וועט גיין פאר די גוים? ס'איז געווען א געפערליכע אנגעצויגנקייט מ'האט זיך ארומגעשלאגן ס'איז געגאנגען אין קאורט ס'איז געגאנגען פעדערל ס'איז געגאנגען אהין און אהער. און ס'איז געווען איינער מארטין נידלמאן, ער לעבט נאך היינט, ער מאכט נאך היינט אסאך צרות, ווער ס'ווייסט אז אין טרייענגל געגנט אין וויליאמסבורג מען וויל בויען, ער איז א גרויסער אנטיסעמיט, ער איז ליידער א איד, און ער מאכט אן אסאך צרות, ער איז די הויפט היינט פון די טענענט אסאסיעשאן, דעמאלטס איז ער געווען א יונגער מענטש און ער האט אנגעפאנגען צו מאכן אסאך צרות. דעמאלטס האב איך געהאט אפאר בילדינגס, אין די בילדינג איז געווען א טערטי סיקס פעמילי האוז און ס'איז געווען א קויל בוילער, די בוילער איז נישט געהייצט געווארן מיט אויל נאר מיט קויל, און ער האט אנגעפאנגען צו מאכן צרות אז איך האב נישט קיין גוטע סופערס און זיי טוען נישט הייצן דריי אזייגער פארטאגס, און מיך געשלעפט אין קאורט אריין מיט דאס מיט יענץ, זייער אסאך פון די דזשאדזשעס זענען געווען, דעמאלטס האט מען געצאלט פערציג דאלער רענט, ס'איז געווען געפערליך. און א גוטן ר' עמרם. און ר' עמרם געדענקט זיך די מעשה. און פארדעם יא, בין איך געגאנגען האב איך אריינגעלייגט, דער בויער וואוינט היינט אין מאונט קיסקא, ער האט געהאט אסאך הייזער אין די בראנקס, ער איז געווען א אינסטאלער פון בוילערס, און ער האט מיר אריינגעלייגט פאר פֿינף און צוואַנציק טויזנט דאלער דעמאלטס אויף פעימענטס, א אויל בוילער, א פֿינף טויזנט דאלער די גאלאנ'דיגער טענק האט ער מיר אריינגעלייגט. רבי עמרם געדענקט די מעשה גוט, ער האט מיטגעהאלטן, האט מיר געהאלפן צו ביים רבי'ן, און די אונטערשטע שורה, און נחמן חיים גרינפעלד האט פארקויפט אויל עליו השלום, רבי שלום גרינפעלד'ס זון וואס פלעגט שרייבן די תורות ביים רבי'ן, זיין עלטסטער זון נחמן חיים עליו השלום אבער ער האט פארקויפט די אויל, און איך האב געצאלט די בילס און מיט אלעס. בערך א האלבע יאר שפעטער, און דער האט גערודערט און געמאכט צרות דער. און איך געהאט אויפן ערשטן שטאק האב איך געהאט א טענענט, א ספאנישע, און דאס האט געהאט א שרץ פון זעקס יאר, ער האט באקומען א נעמאוניע אויף ביידע לינגען, דער שרץ, מען האט אים אריין געפירט אין א האספיטל, דעמאלטס איז נישט געווען קיין מעדיקעיד נאך דאכט זיך מיר אזוי, איך ווייס וואס, און דארט אין קאמבערלענד האספיטל, לעבן וויליאמסבורג איז געווען א קאמבערלענד האספיטל, איך ווייס נישט צו עס איז נאך דא היינט, זייער שוואכע דאקטוירים, ער איז דארט אפגעלעגן אפאר וואכן, און ער איז געשטארבן. געגאנגען דער מארטין נידעלמאן און געגאנגען צו די צייטונגען און געמאכט א גאנצע גערודער, ער איז געשטארבן ווייל געכאפט נעמאוניע ווייל איך האב נישט געגעבן קיין הייצונג. עס האט זיך געטוהן טיש און בענק און אהער און אהין, מ'געמאכט געגאנגען געמאכט מיטינגען אין די, דער מארטין נידעלמאן צווישן די טענענטס, צווישן אין די בילדינג מען זאל אויפהערן א רענט סטרייק האט עס געהייסן, מען האט אויפגעהערט צו אלע טענענטס אויפגעהערט צו צאלן, איינער פון די טענענטס איז געווען א בלינדער אינגאנצן בלינד אין ביידע אויגן, ער האט געהאט אזא כלב מיט א נעז ביז א דארטס, גרויסע צרות קיין קיינער נישט געצאלט קיין רענט, עס איז מיר געווען זייער שווער צו צאלן די מארטגעדזש מיט די אלע זאכן, מען האט ארויסגעריסן פייפס, מען האט געמאכט חורבות, און דריי פיר וואכן שפעטער האט דער אייבערשטער געהאלפן, מיטן דער נאכט קאלט מען מיך אן ווינטער, ס'איז געווען א וואך נאך חנוכה, און דער אייבערשטער האט געמאכט א נס, ס'איז געשען א שריפה פון אונטן ביז ארויף, די גאנצע בנין האט אפגעפלאקערט און מ'האט געקענט מחדש זיין די לבנה פון אונטן ביז ארויף, אזא פייער איז געשען, און דער גרעסערער נס איז געשען אז ברוך השם קיינעם איז גארנישט געשען. איך בין נאך געווען א יונגער מענטש, איך האב נישט געהאט עקספיריענס, אבער עס געשעט אזא שריפה גייט מען נישט אראפ, ווען איך האב געהאט א גרויסער אינשורענס, קיין קאמפיוטערס איז דעמאלטס נישט געווען, קיינער האט נישט געוויסט ווער די אינשורענס קאמפעני איז, און איך בין אראפגעגאנגען מיטן די נאכט, זיי האבן מיך געקאלט עדזשאסטערס מיט זאכן אז ס'ברענט, און איך בין אראפגעגאנגען, טענענטס האבן מיך געוואלט הרג'ענען דארטן, מ'האט מיך קוים געראטעוועט, איך בין אנטלאפן, די פאליס און ארויס, און א פאליס האט מיך געכאפט, מ'האט מיך קוים, און ס'איז אפגעפרוירן געווארן די פאמפ, מ'האט עס נישט געקענט לעשן, אזוי האט עס נאך מער געפלאקערט, ס'האט געדויערט, ס'איז געווען א טרי צו א פאר אלארם פייער, ס'האט נישט, נישט געקענט, נישט געקענט אויסלעשן, ס'איז אפגעפרוירן געווארן, און אמאל קומט צו דארט א גוי, און ער זאגט מיר ער איז די פייער מארשאל, ס'איז געווען א גרויסע לאנגע טראק, ער זאגט גאו אינטו די טראק, איך גיי אריין אין די טראק, ער זאגט טעיק אף יור קאוט, מיין רעקל, און ער זאגט מיר אז איך האב נישט קיין האר אויף די הענט, זאגט ער, דו האסט געמאכט דעם פייער, ס'איז דא עדות אז מען האט דיך געזען צוויי שעה פארן פייער ארויסקומען פון די בילדינג, און דו האסט געמאכט דעם פייער, און אהער מיט אהין, און מען פארוואס ווען ווי, מען פירט מיך אוועק, קודם אין די פאליס סטעישאן לעבן לעבן וויזשניצע בית מדרש אין זעקס לי עוועניו, דארט איז געווען די פאליס סטעישאן, און נאכדעם פירט מען מיך אוועק אין גאלד סטריט אהער מיט אהין, און אז עפעס פונקט איז געווען א איד ארויסגעגאנגען פון וויזשניצע בית מדרש האב איך אים געהייסן קאלן, חיים ברוך גלאק איז געווען מיין זייער א גוטער חבר, חיים ברוך גלאק, און איך זאג אים קאל אים. און דער און יענער האט זיך פארבינדן דארטן און האט מיר געברענגט א לויער מיט א גאנצע מעשה, מ'האט מיך ארויסגעלאזט און שפעט נאכמיטאג האט מען געברענגט מיר טלית און תפילין, קוים אין צרות האב איך געקענט אנטון נאך בזמן טלית און תפילין, און מ'האט מיך ארויסגעלאזט אויף גרויסע בעיל, און איך בין גלייך געפארן גלייך אויף פיפצענטע עוועניו צו דער רבי. איך דערצייל די מעשה פאר די רבי, און די רבי זאגט זארג נישט, איך וועל רעדן צום שר של אש און זען וואס מען קען טון. אזוי זאגט מיר די רבי, זארג נישט, איך וועל זען רעדן צום שר של אש, מען וועט זען וואס מען קען טון, און שוין. און נעקסטן טאג האב איך געדארפט גיין צום לויער, ברענגען א ריטעינער, ברענגען געלט, און אנפאנגען און אהער מיט אהין. און ס'האט זיך אנגעפאנגען צו שלעפן, דאס איז געווען חנוכה, און ס'האט זיך געשלעפט און אהער און אהין, און דער דיסטריקט אטורני האט געזאגט אז טאמער איך וועל מיך מודה זיין איז פינף יאר תפיסה. פינף יאר תפיסה. דעמאלטס איז נאך קיין איד נישט געווען א זאך לא עלינו ולא עליכם, ליידער מ'זאל אפגעהיטן ווערן אזוי ווי היינט, ס'איז נאך נישט געווען אזא זאך אז א איד זאל, א היימישע איד זאל גיין אין תפיסה. מ'האט געגאנגען פרעגן דעם רעבן וואס זאל איך טון, ער זאגט ס'איז דא אזויפיל עדות און איך בין נישט געווען דארט, איך בין טאקע נישט געווען דארט, למעשה בין איך נישט געווען דארט, דער רבי זאגט ניין, ניין, ניין, איך וועל רעדן מיטן שר של אש, און דערווייל האט מען אויסגעקליבן, און דער לויער האט נישט געוואלט אננעמען דעם קעיס, ער האט געזאגט ס'איז דא אזויפיל עדות, ס'איז דא אזויפיל עדות קעגן דיר, און איך בין א זייער א פרעסטיזשפול לויער, און איך קען עס נישט אננעמען. נאר מ'האט געלייגט חיים משה שטויבער איז דא אין וויליאמסבורג געווען פון די קאונסיל און ער האט אנגעפירט די מחלוקה מיט דעם גלח דארטן, ס'איז געווען א גלח פון סאוט דריי א גרויסע תיפלה אנגעפירט און ער האט געוואלט אז מ'זאל געבן דירות פאר פאר פאר די פאר די ספאנישע און ער האט געלייגט פרעשור אויף, ער איז געווען זייער גוט, סאטמאר איז געווען זייער גוט מיט די לויער און זיי האבן געגעבן אסאך קעיסעס מיט זאכן און זיי האבן געזאגט דו מוזט אננעמען. ער האט נישט געוואלט זאגט ער אים פאסט נישט צו פארלירן א קעיס ווייל דאס איז פאר זיין פרעסטיזש נישט גוט אויף זיין רעקארד אז ער פארלירט א קעיס זאגט ער דא איז א פארלוירענע קעיס ער זאגט ס'איז דא אזויפיל עדות טענענטס פון די בילדינג און פון דארט און פון סאוט דריי איך נישט געקענט די חברה וואס מ'האט זיי האבן אריינגעגעבן פאר מיין לויער די עדות נעמען זאג איך איך קען נישט אסאך עדות ווייס איך נישט ווער זיי זענען אפילו זעהן איך בין דאך נישט דארט געווען זיי האבן מיך געזעהן צוויי שעה צוריק. און דער רבי זאגט איך האב געקלערט פינף יאר מ'וועט זיך אויפפירן גוט איך ווייס וואס, דער רבי זאגט ניין ניין ניין, און דא האט מען אויסגעקליבן א דזשורי פאר פסח און מען האט באשטימט אז מען פאנגט אן די קאורט קעיס מאנטאג נאך פסח פאנגט מען אן, און דער לויער זאגט ס'וועט דויערן דריי וואכן, דריי וואכן וועט דויערן די פראצעס, די לויער זאגט מיר ער האט געוואלט פטור ווערן פון דעם קעיס ווייל ער האט זיך נישט געוואלט האלטן א קעיס וואס ער וועט פארלירן, ער זאגט מיר פליד גילטי, דאנט ליסן טו יור ראבי הי דאזענט נאו וואט הי איז טאלקינג, ענד איף יו ווער פיינד גילטי, טאמער מען טרעפט מיך גילטי דארף איך באקומען פינף און צוואנציג יאר, און מען האט געוואלט אריינמישן דעם קעיס אז איך בין שולדיג איך האב געהארגעט דעם קינד אויכעט. א חלק פון מענסלאטער איך פארגעסן אין וועלכע דעגרי ווייל כ'האב נישט געגעבן קיין סטים און כ'האב דאך געוואלט ברענגען כ'האב דאך ריסיטס כ'האב דאך געלייגט א נייעם בוילער אהער מיט אים ס'איז נישט געגאנגען אהער מיט אהין שוין כ'בין געגאנגען צום רבין עס איז געווען א נאכט פאר בדיקת חמץ און דער רבי וועלכע האט מיך קוים צו אויס אריינגעלאזט דער ר' יצחק וואלף הערמאן מיט מרדכי זיי האבן מיך אריינגעלאזט כ'בין געווען זייער נאנט און דער רבי זאגט מיר כ'האב נאכנישט געענדיגט מיטן שר של אש אבער א נאכט, זונטאג נאכט, פאר די, פאר, פאר די, די, די, עס פאנגט זיך אן דער משפט, וועל איך מיט דיר רעדן, ווען מיר פראווענען און די, שוין בין איך געווען רואיג, און די רבי געבט מיר, ער פרעגט מיר, דו רייכערסט פסח? איך האב גערייכערט, דו רייכערסט דאך פסח, איך רייכער נישט פסח, און ער האט מיר געגעבן א האלבע קארטן סיגארעטס, ער האט געהאט סיגארעטס די רבי, ער זאגט דאס איז פונעם שר של אש, דו רייכערסט האט מיר אוועק געגעבן, שוין, איך האב עס גענומען, איך האב גערייכערט פסח, געקלערט א סגולה, איך ווייס נישט וואס עד היום הזה וואס דאס איז, זונטאג נאך פסח בין איך געקומען צום רבין, זיי האבן אלע געוויסט, דער רבי האט נאך געהאלטן צוועלף א איינס ביינאכט פאר מנחה. און געווארט, און ס'איז געווען אזויפיל מענטשן נעבעך, מ'האט געברענגט מיט ווילטשערס, כ'האב געזען מיט אמבולאנסן, איך געווען גאנץ אנפאנג וואס די רבי איז געווען, מיט אמבולאנס האט מען געברענגט מענטשן פון האספיטל ארויסגעטשעקט, און אויף פופצנטע עוועניו איז אריינגעקומען אויף די לינקע זייט זענען געווען די פרויען מיט די קראנקע מענטשן מיט אלעס, און מיך האט מען, איך בין אריינגעקומען פון די לינזער בית מדרש, אין די בעק ווי די רבי'ס צימער איז געווען און דארטן בין איך געזעסן אין די בעק ארום האלב צוויי צו קוואדער צו צו קוואדער צו צוויי צווייע די רבי קומט אריין פון דאווענען און ער זעהט מיך ער קוקט מיך אן ער דרייט זיך אוועק וויל נישט קוקן אויף מיך קיינמאל נישט געהאט ער איז געווען זעהר א פריינטליכער מענטש מיך אנגעקוקט אוועקגעדרייט כ'האב שוין געזעהן עפעס צרות צרורות דא לא עליני. כ'ווייס נישט וואס דאס איז, גיי איך ארויס פונעם רבינ'ס שטוב, איך גיי אריין אין בית מדרש, איך גיי צו צו רבי יצחק וואלף, זיי האבן דעמאלטס עפעס טועם געווען, ווייל זיי האבן געפאסט א גאנצן טאג, זיי האבן נישט געגעסן, דער רבי האט געהאט געענדיגט דעמאלטס דאווענען שחרית מנחה, איך זאג רבי יצחק וואלף, איך מוז דאך אריין גיין, איר ווייסט דאך מארגן איז דער משפט, ס'פאנגט זיך מארגן אן, איך מוז געזעגענט, דער רבי האט דאך מיר צוגעזאגט, יא, נאו פראבלעם, זאג איך, אבער ס'געפעלט, זארג דיך נישט, עלי ועל צוארי. גארנישט, ער גייט אריין, דער רבי דארטן, פופצען מינוט איך ווארט, איך זאג תהלים, ער קומט ארויס זאגט ער מענדל, צרות צרורות, דער רבי האט מיר געזאגט ער וויל דיך נישט אנקוקן היינט נאכט, שיקטס אים אהיים, איך וויל אים נישט וויסן פון אים, איך וויל נישט, איך וויל אים נישט זען היינט ביינאכט. זאג איך יצחק וואלף, קלער איך יצחק וואלף קען נישט שטופן גענוג, איך גיי צו מרדכי, איך זאג מרדכי איי העוו טו גאו אין טו די רעבע איטס איטס עמערדזשענסי זאגט ער איך גיי עס ערלעדיגן ער גייט אריין ווארט נאכאמאל פופצען מינוט דריי אזייגער ער קומט צו זאגט ער מענדל איי עם סארי כ'האב עס קיינמאל נישט געהאט אזא זאך די רעבע האט געזאגט מיט א שטארקייט אזאנס האב איך קיינמאל, איך וויל נישט, זאגט ער, גיי אהיים, און דורכן טאג וועל איך האלטן אין איין מזכיר זיין, זאל מיר האלטן אין איין מזכיר זיין, אבער גיי אהיים, קען גארנישט טון, איך בין אהיים געגאנגען שברי שברים, איך האב מיך מיך פארלאזט, דער רבי האט מיר צוגעזאגט, און איך האב מיך פארלאזט, די גאנצער קעיס האב איך מיך פארלאזט, און מארגן פאנגט זיך אן, און די ערשטע וועם מען נעמט ארויף אויסצופרעגן אויף דעם קוועשטען איז מיך, און איך האב מיך פארלאזט, כ'זאל וויסן וואס צו טון. איך בין אהיים געגאנגען, און איך האב נישט געוואוסט וואס צו טון, איך האב נישט דערציילט פאר מיין ווייב, מיין ווייב פרעגט ביסט אריין צום רעבין, זאג איך יא, ער האט מיר געגעבן א ברכה, איך האב גארנישט דערציילט, איך האב נישט געוואלט, און איך האב מיך אזוי אראפגעלייגט אויפן בעט אביסעלע מיט די קליידער, אביסל אפצורוען דעם קאפ, וואס גייט דא פאר? נעמט נישט קיין צוואנציג מינוט די טעלעפאון קלינגט, און מרדכי זאגט מיר. ווי ביסטו? דער רבי זוכט דיך, קום שוין צו פארן. איך האב געוואוינט אויף צענטע עוועניו איין און פופציג, און דער רבי איז געווען אויף פופצנטע עוועניו, לעבן קארנס בעיקערי, די נעקסטע הויז פון לינדזער בית מדרש. איך בין געפארן מלאכים, אז עס איז גארנישט געשען, איך בין געפארן הונדערט מייל א שעה, און איך בין ארומגעקומען פון לינדזער בית מדרש, נעבעך די מענטשן דארט, און דער רבי פרעגט מיך, דו האסט געלערנט נעכטן פרק? שבת האט מען שוין געלערנט פרק, האסטו געלערנט פרק? זאג איך, רבי, איך וויל פרעגן דעם רעבן, איך האב אזא שווערן משפט, זאל איך נאך לערנען פרק אויך נאך? מיין קאפ איז דען געווען צו פרק לערנען ביי מנחה? איך האב נישט געהאט קיין קאפ קאפ וואס איך האב געקענט דאווענען, איך מיין קאפ איז דאך צערודערט. זאגט ער, ניין, ס'קען נישט גיין אזוי, א אידישע קינד דארף טון אלעס וואס די חכמים הייסן דארף לערנען פרק, קען מען נאכאמאל לערנען א פרק. געגאנגען יצחק וואלף און האט אראפגעברענגט צוויי משניות פון די ספרים שאפן, זאגט דער רבי ניין איך וויל לערנען אין יעקב עמדן סידור'ל אין דעם, שוין, דער רבי איז געזעצן אויבן אן, הייסט מיר אראפזעצן נעבן אים, און מען האט זיך גענומען לערנען פון די ר' יעקב עמדן סידור'ל. פרק. נאכדעם איז מען אנגעקומען צו די משנה, וואס די משנה זאגט אל תרבה שיחה עם האשה, קל וחומר באשת חברו. פרעגט מיך דער רבי ווייסט דעם טייטש? זאג איך אוודא. זאגט ער ניין, איך וועל אייך זאגן וואס דער טייטש איז, אל תרבה שיחה עם האשה, קל, דאס איז א קליינע עבירה, וחומר באשת חברו. מיט א פרעמדע פרוי דאס איז א גרויסע עבירה האט ער מיר געזאגט, שוין נאכדעם האט ער געלערנט נאך אביסעלע, צוגעמאכט, געגעבן א קוש, און ער האט געזאגט ני ווי די קוויטל, זאג איך יצחק וואלף האט עס יא, שרייבטס אפ שנעל דעם קוויטל, ער האט זיך גענומען ליינען דעם קוויטל, און ער זאגט וואס איז די מעשה נאכאמאל דערצייל איך. און ער האט גענומען דעם קוויטל און האט זיך אראפגעלייגט זיין קאפ אויפן טיש און האט אנגעהויבן צו וויינען ווי א קינד, וויינען און וויינען זייער א לאנגע צייט, איך ווייס פיר פינף מניט, שטארק אבער אויפן קול, שטארק וויינען און וויינען, נאכדעם האט ער זיך אויפגעשטעלט, אויב איר געדענקט ביי דער וואנט איז געווען א ספרים שאף און דארטן איז ער צוגעגאנגען מיט די קוויטל און ער האט געוויינט מיט דעם קוויטל זייער זייער זייער שטארק. זייער שטארק געוויינט, זייער שטארק, אז מיין הארץ האט מיר געריסן, כ'האב געזען אז מיין לעבן הענגט, יעצט איז די די מינוטן פון נעילה, ס'הענגט, ער רייסט איין פאר מיר, נאכדעם איז ער צוריק געקומען, און ער זעצט זיך אראפ און ער זאגט מיר, איר גלייבט אין מיר? איר גלייבט אין מיר אז איך קען אייך העלפן? זאג איך רבי ווען איך גלייב נישט אז דער רבי קען העלפן אז דער רבי איז א פועל ישועות און ער קען העלפן זיץ איך דא אזוי שפעט האלב פיר פארטאגס זאגט ער איר האט נישט קיין ברירה איר זענט אויף צרות זענט איר געקומען דא צו מיר אבער נישט ווייל איר גלייבט אין מיר איר האט נישט קיין ברירה זאג איך רבי איך גלייב און איך ווייס איך דריי דאך מיך שוין דא א שטיק צייט און איך ווייס דאך אז דער רבי איז א פועל ישועות און דער רבי העלפט פאר אידישע קינדער און דער רבי איז א לב טוב און דער רבי קען העלפן און ער וועט העלפן און ער וועט מיר העלפן האט ער געזאגט יצחק וואלף צינד אן צוויי לעכט. צינד אן צוויי לעכט. האט מען אנגעצינדן צוויי לעכט אויפן טיש, און ער האט זיך נאכאמאל אראפגעלייגט דעם קאפ, און ער זאגט מיר, איך האב, ער האט שוין שוין דערציילט, ער האט דאך שוין געוויסט די גאנצע מעשה פון דעם גלח, און ער האט געוויסט די מעשה פון דעם מארטין ליאון, פון, פון מארטין נידלמאן. זאגט ער, שרייבטס מיר אפ. יא, ער זאגט מיר, איך גיי אייך דערציילן, כ'וועל איך גיי אייך דערציילן ווי אזוי ס'גייט זיין היינטיגן טאג אין, אין, אין בית המשפט. זאגט ער, היינטיגן טאג עט זיין, מען עט אייך פירנעמען, מען עט אייך אויספרעגן און אלעס, און ס'עט זיך ענדיגן איר עט זוכה זיין בדין היינט. זאג איך, רבי, היינט פאנגט זיך אן דער משפט, ס'איז דא א דזשורי פון צוועלף מענטשן, און די אדוואקאט זאגט ס'עט דויערן דריי וואכן. זאגט ער, שוין גלייבט איר נישט אין מיר? שוין גלייבט איר נישט אין מיר? כ'האב דאך... יצחק וואלף זאגט, הער אויף צו רעדן! וואס מישסטו, וואס רעדסטו, הער שוין אויף צו רעדן!

דורכן טאג עט עס אויסזעהן זייער שמאל, ס'עט אויסזעהן אז איר האלט שמאל, זאלט איר אבער געדענקען אז איך, חיים זאנוויל בן משה, חיים זאנוויל בן יוטא צפורה, האט אייך צוגעזאגט אז איר וועט זוכה זיין בדין, איר זאלט פון קיינעם נישט מורא האבן. אויף מיר האט ער געקוקט, נאכדעם זאגט ער, דעמאלטס האט ער געזאגט, חיים זאנוויל, אה, יצחק וואלף צינד אן צוויי לעכט. האט אנגעצינדן צוויי לעכט, זאָגט ער פֿאַר מיר, שרײַבטס אױף אױפֿן פּאַפּיר דעם נאָמען פֿונעם גלח. זאָג איך, אױף גױיִש װיִאַזױ זאָל איך שרײַבן? איך האָב נישט געװוּסט, כ'האָב אַזױ, זאָגט ער מיר, אױף ייִדיש האָב איך געשריבן פֿאַדער ליאָו, איך געדענק נישט דעם צװײטן נאָמען. ער האָט עס גענומען און איז אַרומגעלאָפֿן, װײַל ס'איז די לעכט איז געװען מיטן די טיש, און האָט עס פֿאַרברענט אינעם פֿײַער. נעמט פרעכער און האט עס צוקוועטשט, האט עס אראפגעווארפן אויף די פלאר און האט עס צוטרעטן. נאכדעם זאגט ער מיר שרייבטס אויף פונעם אדוואקאט דעם נאמען. האב איך געשריבן מארטין נידלמאן, איך געב עס אים, זאגט ער, ער איז דאך א אידישער, ער איז דאך אחינו בני ישראל, ער איז דאך פון אחינו בני ישראל, ווי קען איך עפעס טון? האב איך געוואוסט ער האט זייער פיינט געהאט קאמוניסטן, זאג איך, ער איז א קאמוניסט!

מרדכי מרדכי סאנדער ברענג הער די פושקע, ברענג הער די פושקע. האט אויסגעגאסן די גאנצע פושקע פון די צדקה געלט, קוינס, ער האט אנגעפאנגען צו זוכן א לענגערע צייט, ביז ער האט ארויסגענומען א מטבע, און איז ארומגעלאפן דעם טיש מיט די מטבע, און האט זיך געשטעלט ווייטער ביי די ביי די וואנט ביי די ספרים שאפע, און האט עס ארויפגעקלעבט אויף זיין שטערן, און האט אנגעפאנגען צו וויינען און וויינען און וויינען און וויינען, ס'האט זיך געהאלטן אויף זיין קאפ זייער א לאנגע צייט, איך ווינדער מיך ס'איז נישט אראפגעפאלן, און ער איז צוגעקומען צו מיר, און האט מיך אזוי געלייגט די הענט אזוי אויפן קאפ, האט זיך אראפגעזעצט און האט מיך געזאגט, הערטס אויס וואס איך גיי אייך יעצטערט זאגן, און איר זאלט דאס טון, עט איר זוכה זיין בדין. איך גיי אייך געבן דעם מטבע האב איך אפגעשפראכן פאר אייך, פאר אייערטס וועגן, דאס זאלט איר האלטן אין דער רעכטע האנט בשעת די גאנצע משפט, און איך געב אייך מיט מיין תפילין, מיין רש"י תפילין געב איך אייך מיט, דאס זאלט איר האלטן אין די לינקע האנט, און די מטבע זאלט איר האלטן אין די רעכטע האנט הויעך, העכער ווי די תפילין, און ווען איר עט זיצן, אויף בשעת ווען מען וועט אייך אויספרעגן, זאלט איר עס האלטן דער מטבע העכער און די תפילין פון וואס איך געב אייך נידריגער, און ווען מען וועט אייך פרעגן, אזוי מען זאל עס באמערקן, און ווען מען וועט אייך פרעגן, וואס דאס איז, זאלט איר זאגן אז איר האט באקומען פון חיים זאנוויל פון אייער רעבן דאס, אלס א דאס, אז דער אמת זאל ארויסקומען אז איר זענט אומשולדיג. דער אמת זאל ארויסקומען אז איר זענט נישט דארט געוועזן ביינאכט און איר זענט אומשולדיג. אבער איר זאלט אייך נישט דערשרעקן און זאגן. שוין. און ער האט געזאגט, גייטס אהיים, זאגטס ברכת התורה, וואשטס זיך די האנט און זאגטס ברכת התורה און לייגטס זיך אראפ, נאכדעם גייטס אין צום בית המשפט, און איר וועט צוריק קומען און דאווענען מיט מיין מנין, ברענגען לעקעך און בראנפן, און איך וועל אייך באגלייטן ביז צום טיר צום מזוזה ביז צום גאס. ער זאגט פאר יצחק וואלף, קומט מיט, כ'בין דורכגעגאנגען די גאנצע בית מדרש, איך האב געהאט די מטבע און איך האב געהאט די תפילין, און מ'וואקט מיר ארויס און די מענטשן האבן געשריגן אז רבי, ווען וועט דער רבי מיך נעמען זאגט ער אידן ס'איז געווען זייער א וויכטיגע זאך זייטס נישט ברוגז ווי לענגער עטס ווארט צו זיין נאנטער די ישועה, שטייט ביי די טיר ער שטייט ביי די מזוזה, זאגט ער מענדל איך האב מיך מיישב געווען, געב מיר צוריק די תפילין. ס'פעלט שוין נישט אויס ס'דא שוין די ישועה, ס'פעלט נישט אויס זאג איך רבי איך וויל איך שפיר מיך מער זעכערער איך וויל האבן די תפילין איך שפיר מיך מער זעכערער איך נעם מיר די תפילין פונעם רבי'ן אויך. זאגט ער שוין גלייבסטו נישט און יצחק וואלף שרייט הער אויף געב שוין צוריק האב איך שנעל צוריק געגעבן די תפילין און האט געווארט ביז איך האב מיך אריין געזעצט אין מיין קאר און איך בין געפארן איך בין אהיים געגאנגען איך האב געזאגט איך האב געוואשן די הענט איך האב געזאגט ברכת התורה און איך האב מיך אראפ געלייגט. נאכדעם בין איך געפארן אין די קארט און איך זאג פאר די לויער, כ'האב געדארפט געבן נאך פופצן טויזנט דאלער ווייטער אין א פעימענט, און איך זאג אים, בערני, יו שוד נאו איי העוו גוד ניוז פאר יו, ס'איז געווען אנגעלייגט די ערשטע דריי שורות מיט ניוז ריפארטערס, ס'איז געווען אסאך סאטמארע אידן דארטן, אלע טענענטס מיט זייערע קינדער זענען געווען אויף שטאק ארויף דארטן, דער גלח האט אנגעברענגט פון זיינע, ס'איז נישט געווען קיין פלאץ, די דזשאדזש איז אריין געקומען צען אזייגער האט זי געזאגט איטס טו קראודעד מ'האט געדארפט טשעינדזשן די קאורט רום, דריי גאנצע שורות לאנגע שורות פון ניוז ריפארטערס, מ'האט געדארפט טשעינדזשן די קאורט רום ווייל ס'איז נישט געווען גענוג פלאץ, איז די דזשאדזש איז געווען א א איטאליענישע פרוי א גרויסע רשע'נטע, און בעפאר בעפאר אפאר וואכן בעפאר די קאורט איז האט זיך געצויגן בין איך געגאנגען ס'האט געהייסן א ריהערסעל מיט די דזשאדזש מיט מיין לויער ער האט מיך אויסגעלערנט ווען מ'פרעגט מיך עפעס זאל איך ענטפערן נאר צו די זאך, ביסט געווען דארט און דארט? ניין. דו זאלסט נישט זאגן איך בין געווען דארט און דארט. נאר וואס ער פרעגט דיך צו די פוינט, מאך נישט אויף די אויגן פארן דיסטריקט אטוירני פארן דאס, נאר דאס. און ווען איך וועל זאגן אבדזשעקשן, האט ער מיר געזאגט דער לויער, זאלסטו נישט ענטפערן ווילאנג דער דזשאדזש וועט פסק'ענען. אבדזשעקשן הייסט אז ער פרעגט א קשיא וואס האט נישט קיין שייכות צו די קעיס. און איך האלט אז דו דארפסט עס נישט ענטפערן און די דזשאדזש דארף פסק'ענען. זי האט געפרעגט באלד פערציג מאל איז האט מיין דזשאדזש האט מיין לויער אבדזשעקטעד צו די קשיות וואס דער דיסטריקט אטוירני האט געפרעגט און זי האט עס אלעמאל אוועררולד איך האב אלעס מאל געדארפט ענטפערן אזא רשע'נטע איז געווען די דאס אינמיטן ס'איז שוין געווען ארום איינס אזייגער און מ'האט מיך געוואלט איינשווערן האב איך געזאגט איך שווער נישט האט מען געמאכט אפירם און איך האב געזאגט פאר מיין לויער איך בין אנגעקומען צופרי אז זאלסטו וויסן איך האב גוטע נייעס אז היינט ענדיגט זיך דער קאורט קעיס, פרעגט ער פון וואנעט ווייסטו וואס רעדסטו אזאלכע שטותים און נארישקייטן, ס'דויערט מינימום דריי וואכן, דא האסטו די ליסט וואס גייט אלץ זיין וועם מ'פרעגט אלץ אויס, איך האב. זאג איך כ'בין געווען נעכטן ביי מיין ראביי און ער האט מיר געזאגט היינט גייט ענדיגן, זאגט ער יו פאנעטיק קרעיזי יו קרעיזי פיפל יו פאנעטיק איי דידנט וואנט טו טעיק די קעיס, דאונט יו דעיר, זאג איך, איי העוו א קווארטער פראם הים ענד הי פראמיסד מי, זאגט ער מיר, ליסן, ליסן, איף יו אר גאונג טו מעיק מי דיס עמבעריסמענט, איים ריזיינינג איים נאט גאנא רעפרעזענט יו, סטאפ מיט דיס נאנסענס, יו אר אלל סיק פיפעל, איים קאלינג ראביי שטאובער, יו אר א סיק פאנעטיק גאי, יו העוו א ראביי א קווארטער, וואטס גאוינג אן אווער העיר, איים א פרעסטיזש לויער, איי רעפרעזענט ביג ביג ביג קעיסעס, פליז ביהעיוו, ס'איז א סיריעס קעיס, יו קען געט פארטי יערס אין דזשעיל, טערטי יערס אין דזשעיל, ענד היער יו קאמינג מי וויט א קווארטער וויט א ראביי, זאג איך ליסן טו דיס, איי פראמיס יו איטס פינישינג טודעי, זאגט ער איף איטס פינישינג טודעי, איים טיערינג אפ די טשעק פראם די פיפטין טאוזענט דאלערס, יור סיק, זאג איך אים ליסן בערני איים טעלינג יו, און ער האט מיטגעקומען מיט צוויי דריי משרתים, זאגט ער מיר איי איי איים סאו סיק פראם הים, סאו סיק הי דידנט וואנט טעיק א דיעל, הי דידנט, דיס איז קרעיזי, היז ראביי דידנט לעט הים טעיק הים א דיעל, און היער הי קאמס וויט א קווארטער, היער הי טעלס מי איטס פינישינג טודעי, איי דאנט נאו וואט טו דו. שוין, און נאכדעם איז מען ארויפגעקומען, מען האט מיך אנגעפאנגען אויסצופרעגן, און ארום צוועלף האלב איינס, צו אפשר קווארטער צו איינס, דער דזשאדזש זעט מיך מיט די הענט, פרעגט זי מיך, אר יו סיק, יו פערעלייזט? זאג איך וויי, איי סי יו האלדינג פאר א קאפל אוו אווערס יור הענד לייק דיס, זאג איך נאו, סאו האו קאם יור האלדינג יור הענד קאנסטענטלי פאר סאו מעני אווערס לייק דיס, זאג איך איי העוו היער א קאוין, וויי דו יו קיפ א קאוין היער, זאג איך אז איי גאט איט פראם מיי ראביי, ראביי אבראמאוויטש, חיים זאנוויל אבראמאוויטש הי געיוו מי א קאוין, וויי דיד הי גיוו יו א קאוין, הי טאלד מי הי בלעסט איט ענד הי טאלד מי איף איים גאנא קיפ איט אין מיי רייט הענד לייק דיס אלל די טיים דורינג קוועשטענינג די טרוט וויל קאם אוט דעט איים אינעסענט, זאגט זי יו בעליוו ביי קיפינג א קוין אין יור רייט הענד די טרוט איז גאנא קאם אוט, די דזשורי און עוועריבאדי איז גאנא בעליוו ביי קיפינג, און יעדער נעמט זיך די גאנצע זאל אלע טענענטס די נוז ריפארטערס אלע האבן זיך גענומען לאכן, און די גאנצע צייט דורינג פון פון מיין ווען איך בין אינדרויסן אויף בעיל האבן זיי געוואלט וויסן ווער מיין אינשורענס קאמפעני איז, און איך האב זיי נישט געוואלט אויסזאגן ווייל איך האב נישט געדארפט אויסזאגן נאר ווען מען ווערט ביי לאו נאר אז איך ווערט געטראפן גילטי ווען מען ווערט געטראפן גילטי נעמט מען דעמאלטס איז אזוי געווען די לאו איך ווייס נישט היינט ס'האט געהייסן א דזשעי פיפטי וואן אז איינער מאכט א פייער נעמט מען צו די אינשורענס און מען געט עס פאר די טענענט און מען נעמט צו די טייטל פון דעם לענדלארד און יעדער טענענט באקומט די דירה און פון די געלט פיקסן זיי אויף און ס'ווערט זייער יעדער באקומט א ס'ווערט א קאנדאמיניום ס'ווערט א קאאפ א קאנדאמיניום און זיי האבן שוין געוואלט וויסן, זיי האבן שוין געוואוסט אזוי זיכער אז איך האב זיי נישט געוואלט אויסזאגן, קיין קיין אינטערנעט איז נאכנישט געווען דעמאלטס, איז דאך נישט געווען דא, נישט געוואלט וויסן. האט זי זיך אזוי אויפגערעגט, האט זי גערעדט אזאלכע זאכן, פארשעמט דעם דזשאדזש, נישט געהאט קיין הכרח, גערעדט אזאלכע זאכן, זאגט זי, אקעי, ווי העוו אן אווער לאנטש, א ברעיק פאר וואן אווער לאנטש, מיסטער סיידענפעלד יור בעיל איז אףף, יור ארעסטעד נאו, יור בעיל איז אףף. שוין. און מען קומט צו, מען לייגט מיר ארויף שוין צוויי קייטן דארטן אין דער דאס, און מען נעמט מיך אריין דורך אזא טיר אריין, און מען זאגט מיר אז, מען גיבט מיר א צעטל, דארט שטייט אז איך בין ארעסטעד און איך מעג מאכן צוויי פאון קאלס. איך מעג מאכן צוויי פאון קאלס. די ערשטע זאך קאל איך צום רעבן. כ'קלינג און איך קלינג און קיינער ענטפערט נישט, ס'איז אזוי ווי א רימניצער מעשה רימניץ, קיינער ענטפערט נישט דער פאון קאל. ענדליך ענדליך איצח'ל וואלף, נאך צוואנציג קלינגען איצח'ל וואלף ענטפערט, איך זאג אים איצח'ל וואלף, זאגט ער מענדל וואס הערט זיך, זאג איך אים איצח'ל וואלף ס'איז ביטער ווי א זייז, מ'האט צוגעלייגט די קייטן, מ'האט צוגענומען דעם בעיל, זאג איך גיי שוין צום רעבן, זאגט ער ער איז יעצט אין מקווה און איך לויף שוין אראפ. און דער דער פאליסמאן שטייט דארט זאגט ער איי קענט וועיט סאו לאנג און איך האב געזאגט פאר אים איים טאלקינג טו מינוטס איך האב געזאגט והוא רחום איך האב גערופן דעם הייליגן בעל שם טוב פון די הייליגע רבי ר' בער פון די מגיד פון מעזריטש איך האב אנגעפאנגען צו רעכענען תלמידי בעל שם און ער קומט צוריק ארויף זאגט ער מענדל דער רבי שרייט ער האט דאך געזאגט ס'העט זיין אינמיטן העט עס אויסזעהן שמאל ער גלייבט נישט וואס ער האט איך האב אינגאנצן פארגעסן מען האט מיך אראפגעפירט מיט א עלעוועיטאר דארט מיט די אלע פארברעכערס אין איין זייער געיט עריע. און דארטן ראביי וויי אר יו היער היער און כ'האב זיי געגעבן סיגערעטס כ'האב מורא געהאט פון די חברה געווען אזא צען פופצען ארעסטאנטן דארט וואס מ'האט זיי געברענגט צו די קאורט צו צו זייערע משפטים מ'האט זיי געהאלטן דערווייל דארטן אהער אהין און נאכדעם רופט מען אויס מענדל סיידנפעלד איינער קומט און ער געבט מיר צוויי פעיפערס כ'האב נישט געוויסט וואס דאס איז קומט ער צו שפעטער קומט די לויער. דער בערני און ער רופט מיך ארויס אין די לויערס א וועיטינג עריע אין לויערס עריע און ער זאגט מיר ליסען איים ריזיינינג איים נאט רעפרעזענטינג יו אר א סיק פערסאן יו בלאנג אין מענטל העלט אינסטיטושען יו אר א סיק פערסאן אנד איים נאט רעפרעזענטינג יו עני מאר ווי גאוינג אפ עפטער לאנטש טו די דזשאדזש אנד איים טעלינג הער דעט שי שוד פאספאון די קעיס פאר פאר וויקס אפלייגן פאר פיר וואכן ווייל איך רעפרעזענט דיך נישט און ער זאגט מיר זאג איך וואס איז די צוויי פעיפערס זאגט ער זי האט אינטערגעשריבן אז דו מוזט אויסזאגן ווער די אינשורענס קאמפעני איז. א קאורט ארדער. אלרייט. עס איז געווארן צוויי אזייגער, מען ברענגט מיך ארויף, גייט ער צו צו די דזשאדזש און ער זאגט יור אנער, וואלט לייק טו פאספאון די קעיס פאר פאר וויקס, פרעגט זי פארוואס, זאגט ער ביקאוס איים נאט רעפרעזענטינג מיסטער סיידענפעלד עני מאר, זאגט זי וויי, זאגט ער ביקאוס היז נאט ביהעיווינג אין די די מענער ענד די וועי ווער איי וואלט לייק הי שוד ביהעיוו און איי וואנט טו גיוו הים טיים טו לוק פאר א דיפרענט לויער זאגט איים סארי דער דזשאדזש האט א רעכט האט זיך אנגעפאנגען א קעיס צו זאגן אז ער טאר נישט זאגט זי נאו וויר גאוינג פורדער וויט די קעיס און יור גאוינג טו רעפרעזענט הים שוין איך האב מיך צוריק געזעצט אויפן בענקל לעבן דעם דזשאדזש און די דזשאדזש פרעגט פון דעם דיסטריקט אטוירני עני פורדער קוועשאנס, ער איז שוין געווען זעכער אז איך בין א פערטיגער דא ביי זיי, די דזשורי האט מיר שוין, זאגט ער, נאו פורדער קוועשאנס. און יעצט גייט מען אפיר נעמען דעם ערשטן עדות. דער ערשטער עדות איז געווען א א אנהענגער פון דעם גלח וואס האט באלאנגט פאר די טיפלה פון דעם גלח, ער איז געווען דער ערשטער עדות. כ'האב אים אנגעקוקט, כ'האב אים קיינמאל נישט געזעהן פארדעם, קיינמאל נישט נאכדעם, די ערשטע מאל וואס כ'האב אים געזעהן איז דארט, מען זאגט פליס רעיז יור רייט הענד ענד סווער יו גאנע סעי דע טרוט באט דע טרוט און אלעס, זאגט ער ביפאר עווריטינג איי וואלט לייק טו מעיק א סטעיטמענט פאר די קאורט פאר די דזשאדזש פאר די פיפל, פירסט סווער אין שרייט זי, זאגט ער נאו איי וואנט מעיק א סטעיטמענט פירסט, זיך גענומען קריגן, האט זי געזאגט אקעי, זאגט ער איי וואלט לייק טו אפאלאזשייז טו מיסטער סיידענפעלד, טו די קאורט, טו די דזשאדזש, טו די פאליס דעפארטמענט, טו עווריבאדי. איי נעווער סאו מיסטער סיידענפעלד אין מיי לייף, די פירסט טיים איי סאו הים וואס דיס מארנינג. איי נעווער סאו הים אין מיי לייף. די ריזען איי סיינד די קאמפלעינט דעט איי סאו הים, ענד איי סיינד די וויטנעס פעיפערס דעט איי סאו הים טו אווערס ביפאר די פייער, איז איי נאו פאדער ליאו, איי גאו טו היז קאנגרעגענט עוורי סאנדעי. און איי העוו טערטין טשילדרען און איי ליוו אין טרי רומס און טו רומס טו בעדרומס און הי פראמיסד מי איף איי גאונג טו בי א וויטנעס אגענסט הים הי איז גאונג טו ארעינדזש איי שוד געט אן אפארטמענט אין די ניו האוזינג אין קלעמענטא פראדזשעקס באט איי פיעל איי דאנט נאו וויי איי פיעל איי קענט דו איט און איי דאנט וואנט טו דו איט איים רעדי טו גאו טו דזשעיל טו דו עניטינג וואט די לאו וויל דו פאר מי באט איים נאט גאונג טו בי א וויטנעס און אלע זענען זיי ארויפגעלאפן, מיין לויער, די דיסטריקט אטוירני, זענען ארויפגעלאפן צו די דזשאדזש רעדן, און איך בין אויך געלאפן, זאגט זי סיט דאון אווער דעיר, איך האב מיך צוריק געזעצט, און זיי האבן גערעדט דארט א פינף מינוט, נאכדעם רופט זי מיך ארויף, און זי זאגט איי וואלד לייק טו סי די קאין, ווייז איך איר, זאגט זי קאוד יו גיוו איט טו מי, זאג איך נאו נאו, יו קאוד דזשאסט לוק עט איט, נאכדעם זאגט זי מיסטער סיידענפעלד, איף יו וואנט. פרעפערד די פעיפערס, יו קאוד סיין פעיפערס טו ארעסט פאדער ליאו, נידלמאן, דיס מען, אלל די וויטנעסעס האו סיינד יו קאוד ארעסט דעם אלל. זאג איך איי וואונט דו עניטינג ביפאר עסקינג מיי ראביי. זאג איך אקעי. זאגט זי אקעי. און דער אפיסער, דער שמש פון איר, האט מיך געוואלט נעמען פון איר, זאגט זי נאו, טעיק הים אינטו מיי טשעמבער, א מען לייק דיס, האו העז א ראביי לייק דיס, יו טעיק הים וויט אנער אינטו מיי טשעמבער. און כ'האב געקאלט אהיים, אריינגעגאנגען אין איר אפיס, און כ'האב געקאלט, נאכן צווייטן דריטן קלינג הייבט אויף יצחק וואלף הערמאן, זאגט מיר מענדל מזל טוב! זאג איך וואס? דער רבי האט יעצט געזאגט מענדל האט זוכה געווען בדין ס'קומט זיך אים א מזל טוב! נאכדעם קום איך צוריק, זאג איך, זאג איך, דער רבי סעד איי שודנט, שודנט קאנטער קלעים עניבאדי, יעדער האט געקלאפט, א נייס דער רבי איז א נייס פערסאן, זאגט צו אים מיסטער סיינפעלד איי וואד לייק טו גאו וויט יו טו דע ראביי, זאג איך איי העוו טו אסק דע ראביי, קאל איך אים נאכאמאל, זאג איך די מכשפה וויל קומען צום רעבן, זאגט ער הייב פיס און קום ברענג לעקעך מיט ארויף און מיר דאווענען מיר טרינקען א לחיים, איך האב געזאגט דע ראביי דאזענט טאלק טו ווימען און עווריטינג, האט ער געזאגט אקעי איי אנדערסטענד, אבער איך האב געקויפט ביי אידל קארן לעקעך אים ארויף און מיר זענען אנגעקומען געמאכט א רקידה און מ'האט געטאנצן און ס'איז געוועזן ששון ושמחה. דאס איז געווען דער רבי. וואס דערציילט מען די מעשות פון דער רבי? דער כלי יקר זאגט, דער כלי יקר זאגט אז ווען שרה אמנו איז נפטר געווארן איז אברהם אבינו געקומען לספוד ולבכותה. זאגט ער, עס האט דאך געדארפט שטיין פארקערט, קודם כל ולבכותה און נאכדעם לספוד. מ'קומט מ'קומט קודם כל וויינט מען, דער געזאגט זאגט ער, ווי שפעטער ס'גייט אוועק די צייט פון די פטירה זעהט מען ווי גרויס ס'איז געווען דא ביים הייליגן ריבניצער רעבן, ווי מער פון די פטירה זעהט מען ווי גרויס די הייליגע רבי איז געוועזן זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן, זאל די הייליגע ריבניצער רבי זיין נשמה זאל האבן אן עליה און ער זאל זיין א מליץ יושר פאר די אלע אידישע קינדער, אידן דארפן דאך האבן ישועות, אידן דארפן דאך האבן רפואות. אידן דארפן דאך האבן אידישע נחת פון די קינדער, ס'איז דאך היינט אזאלעכע שווערע צייטן, עס פאלן דאך אוועק אזויפיל אידישע קינדער, כ'האב געוואלט מעורר זיין, דער רבי האט דאך נישט איבערגעלאזט קיין זרע של קיימא, דער רבי האט דאך נישט איבערגעלאזט קיין ספרים, דער רבי האט דאך גארנישט איבערגעלאזט, עס איז געקומען אפאר חשובע עסקנים און זיי האבן אויפגעשטעלט מוסדות פארן הייליגן רבינ'ס נשמה, דאס איז די איינציגסטע זאך וואס איז דא אויפן רבינ'ס נשמה וואס מען האט אויפגעשטעלט פאר אים הייליגע מוסדות, אויף דעם פלאץ בויט מען, אויף די פלאץ ווי דער רבי האט געמאכט די הייליגע תיקון חצות, אויף די פלאץ ווי דער רבי איז געווען א פועל ישועות פאר אזויפיל אידן, און דער רבי האט דארט געדאווענט פאר כלל ישראל, דארט בויט מען, מען בויט יעצט א תלמוד תורה מיט א ישיבה, איז דאך ממש א הארץ ווייטאג אז מען פלאגט זיך שוין צוויי און צוואנציג יאר און ס'שטייט נאך נישט קיין בנין, יעדער דארף דאך פרנסה, יעדער וויל דאך האבן אידישע נחת פון זיינע קינדער און זיינע אייניקלעך. זאל יעדער איינער זען צוצולייגן א האנט און אז מען וועט טון עפעס פאר די נשמה פונעם הייליגן רעבן וועט דער רבי זיכער צוריק טון און ער וועט זיין א זיין א מליץ יושר זאל דער הייליגער אייבערשטער העלפן אז משיח צדקינו זאל שוין קומען במהרה בימינו אמן זכי' זיין. איך וויל נאר צולייגן איין זאך צו די מעשה וואס מ'האט מיך דערמאנט, א יאר און א האלב שפעטער איז געווען דאכט מיר א ראש חודש סעודה און איך בין געווען ביי דארטן ביים רעבן ביי די ראש חודש סעודה

ער האט געמאכט איי קאנטעקט זייער שטארק מיט מיר, און רבי זאל איך דערציילן די מעשה און די תולדות אהרן רבי זאגט זאל ער דערציילן די מעשה איך וויל אויך הערן, זאג איך פארן רבי זאל איך דערציילן, זאגט דער רבי דערציילטס זאלן אידן וויסן אז ס'איז דא א גאט אויף דער וועלט, דערציילטס זאלן אידן וויסן אז ס'איז דא א גאט אויף דער וועלט, און איך האב דערציילט די מעשה דעמאלטס אזוי ווי דא, איך האב געענדיגט צו דערציילן די מעשה רופט זיך אן דער תולדות אהרן רבי, צום רעבן, דאס איז דאך נישט א מעשה, דאס איז דאך א בעל שם טוב'ס מעשה, זאגט דער רבי, כ'האב עס געמוזט טון די אידן זאלן וויסן אז ס'איז דא א גאט אויף דער וועלט.
למעשה ער פארציילט אויכעט אז ווען ער איז געגאנגען זיך שטעלן האט ער געזאגט אז ס'איז דא איינער מארי נידלמאן, האט דער רימניצער רבי א קרעכץ געטאן, אוי וויי אוי וויי אז ס'איז דא א איד קען איך גארנישט טון, אזוי האט ער געזאגט, נאכדעם האט ער געזאגט גוט. מ'וועט שוין עפעס מאכן אז נישט דורך דעם, מ'וועט שוין עפעס, די הייליגע צדיקים, אה, יא, סאו בקיצור, עטס דארפטס עס אויסהערן, ס'איז, ס'איז ממש, איט טאטשטס מיי הארט, איט טאטשטס עווריבאדי'ס הארט, סאו די סוף איז געווען אז דער דזשאדזש האט געפרעגט אפשר ווילסטו סוען מארי נידלמאן מיט די אלע גוים דא, פופציג גוים, האט ער געזאגט איך טו גארנישט אליינס, איך האב א רעבין, שוין, בקיצור ער קאלט אפ דעם רעבין, ער פרעגט זאל איך זיי סוען, זאגט ער חס ושלום, אנטלויף, כאפ פיס און אנטלויף, ביסט פריי, גיי ארויס. שוין, אזא מעשה פארציילט ער, און ער האט געווינען דאס הויז, און נישט געגאנגען זיצן, ס'איז געווען ממש א קידוש השם איום ונורא, אז ס'איז נאך געווען אין אונזער צייט א איד וואס האט זיך געקענט, אנבעליוועבל, ער געהאט די גאנצע פמליא של מעלה אונטער זיך. שוין, וויל ענק פארציילן א מעשה, די וואך גייט פרשת מקץ, סקווערער גייען זיך אפשערן. ס'זענען אסאך האר אין וואסער, וויל איך ענק זאגן א מעשה שהיה. פאריגע וואך האט מארי נידלמאן געאפערט פאר איינע פון זיינע ארבייטערס א גויטע, יו וואנט א רייד האום? זאגט זי נאו טענק יו. געט ער איר אן ענטפער צוריק, או ווערי גוד דעט יו דאנט וואנט א רייד האום, ביקאוז יו אר בלעק איי דאנט טעיק בלעק פיפל אינטו מיי קאר. זי האט עס גענומען זייער ערנסט. און זי האט גראד גערופן די פאליס און וואטעווער, און ס'איז אים געשטאנען אדער צו זיצן, אדער ער מוז אויפגעבן זיין פאסטן, דאס וואס ער איז דער גאנצער פירער אין וויליאמסבורג קעגן די אידן, מוז ער אויפגעבן זיין פאסטן, באקומט זיך זיין פענשן, און ער פארט זיך אוועק וואוינען אויף ארץ ישראל, ווייל דא האט ער דאך נישט מיט וועם צו גיין צום טיש, ער האט שוין פארלוירן די גוים האט ער דאך שוין טאקע נישט קיינעם. האב איך אזוי געוויינט, כ'האב געזאגט קוק ווי דא איז געשען, די אינגערמאן האט דערציילט א מעשה אויף א דומם, א דומם מיינט אויף א טעיפ רעקארדער, מיט דעם וואלט ער מעורר געווען זכות אבות, איר הערט נישט וואס דא טוט זיך? אז דער מענטש איז דער נידלמאן איך קען אים, ער איז נישט דער מענטש וואס זאל גיין זאגן אזוי פאר א שווארצע, זיין פרוי איז א שווארצע, ער האט א טאכטער וואס איז שווארץ, איז למעשה אז ער זאל דאס זאגן אפילו פאר א דזשאוק, איז דאס האט דער רימעניצער רבי אים געפושט, דאס האט מען פון הימל אים אזוי צוגעפירט ואלהקים אנה לידו ושמתי לך מקום, ס'איז אנבעליוועבל, סאו יעצט האב איך באקומען א ידיעה אז ער פארט וואוינען אויף ארץ ישראל ווייל ער שעמט זיך ער האט דאך שוין נישט דא קיינעם. ער געווען דער גאנצער פרעזידענט פון די שול, יעצט וועט מען זען וואס ס'גייט זיין מיט די שול, זיי קאלן מיך אפ איך זאל צוריק קומען איך זאל זיין רב, איך האב נישט געוואלט דארט דאווענען, איך האב געדאווענט צען יאר, פאר יעדן איד וואס האט דארט געדאוונט האט מען געגעבן צען טויזנט דאלער א יאר צו דאווענען, אזוי האבן זיי געהאט מנין, איך האב קיינמאל נישט גענומען, ווייל איך האב אויסגענומען זיך מיט זיי, איין שיינעם טאג וועל איך ברויכן האבן א מנין פאר מיין טאטן און פאר מיין מאמען, און זיי האבן מיר צוגעזאגט זאל מיר געבן דעם עמוד א גאנץ יאר.

בין איך געבליבן אן א מנין, כ'בין נישט געבליבן ברוך השם, כ'געדאוונט אין א בעסערע מנין, די איסט סייד איז מער א חשוב'ערערע מנין, און ס'איז דא מער שומרי שבת, ס'איז מער א היימישערערע מנין, און זעט אויס מיין טאטע און מיין מאמע האבן נישט געוואלט איך זאל דארט דאווענען, דא אין די שול, אין בית יעקב אוהב שלום, אבער ס'איז נישט קיין חילוק, אבער כ'וויל ענק נאר זאגן וואס דאס הייסט צו רעדן פון אמונת צדיקים, אויף א טעיפ רעקארדער האט ער עס גערעדט, ער האט נאכאמאל אראפגעברענגט די אורות, ער האט נאכאמאל אראפגעברענגט אז דער ריבניצער רבי האט פארהאנדלט מיטן שר של אש, הערסט וואס דא טוט זיך? שטעלט זיך אויף א גוי און פון די בעק און ער זאגט, עקסקיוז מי יור אנער, איך ווייס גארנישט פון דעם מענטש, איך קען נישט דעם מענטש, כ'האב אים קיינמאל אין מיין לעבן נישט געזעהן, איי דאנט נאו וואט איז גאוינג אן, מיין גלח, די פריסט דארטן ווי איך דאווען, האט געזאגט יעדער זאל קומען און מ'זאל עדות זאגן אז ער האט געוואלט פארברענען דאס הויז, זאגט ער איך ווייס נישט דערפון, איך בין נישט דארט געווען, און איך בין אינעסענט, ענד איי ווידראו. עניטינג דעט דעי וויל סעי אין מיי נעים, איי עם נאט א וויטנעס. שטעל דיר פאר זיי האבן געזאגט מיסטער מארטי נידלמאן האט אנגעפירט מיטן גלח אז מען זאל קומען דא אומברענגען דעם עולם. ס'איז אנבעלי. רבותי, מען דארף רעדן פון אמונת צדיקים, און מען דארף רעדן פון אמונת השם, מען דארף איבערחזרן די ניסים וואס א יעדער איד האט געהאט, און אין דעם זכות וועט מען דער אייבערשטער העלפן, ס'איז דאך יעצט חנוכה, ס'איז דאך א זמן פון ניסים, וועט אים דער אייבערשטער העלפן אז דער אייבערשטער וועט אים געבן נאך ניסים, יהב חכמה לחכימין זאגט דער זוהר, דער אייבערשטער געבט חכמה פאר קלוגע מענטשן, וועט אים געבן נאך ניסים, און ס'וועט זיין א שטאט וואס מ'וועט זיין פול מיט ניסים. דאס איז א מורא'דיגע זאך, כ'האב עס געמוזט באטאנען, ווייל דאס איז געשען, יענע מעשה וואס יענער האט ארויפגעלייגט איז געווען אדער פאריגע וואך אדער פאר צוויי וואכן, א וואך שפעטער קוק וואס איז געשען, א כפרה מיט דעם מארטי נידלמאן, ס'איז אנבעליוועבל וואס איז געשען, ער וואלט געקענט גיין זיצן יעצט אין דזשעיל אויכעט, נאר דער ריבניצער רבי האט זעהט אויס געזאגט ניין, אין תפיסה וויל איך אים נישט אריינלייגן, ער איז דאך א איד, אזוי האט ער געזאגט דעמאלטס, ער האט דען געמיינט אז עס ענק פארציילן?

וואס דאס הייסט CBD, און דאס העלפט פאר זייער אסאך זאכן. איז געגאנגען א אינגערמאן האט אפגעקאלט מסיח לפי תומו, ווייל ער ליידט אויף אסאך זאכן, האט ער אפגעקאלט און געזאגט ס'קאסט איך ווייס, עס איז אויסגעקומען פינף טויזנט דאלער א ליטער צו א גאלאן, איך ווייס פונקטליך גרויס געלט קאסט עס, אבער מען קען עס קויפן אין קליינע פארמאט, איז ער געווארן זייער סקעפטיקל, האט ער אריינגעקוקט אויף די טמא'נע כלי וואס דאס איז CBD, איז דערווייל דאס איז קענעביס אויל, און דאס פארקויפט א היימישער אינגערמאן, ער הייסט אזי כהנא. ער האט מיט אים גערעדט, אזוי זאגט ער, איך נעם נישט קיין אחריות אויף די אלע זאכן, זיין נאמבער איז עיט פייוו סיקס פאר טרי וואן טו או טרי עיט, יעצט איך זאג גארנישט, עס קען זיין ער מעג עס טוהן און ס'איז ליגעל, באט די קוועסטשען איז, ווייסט דער אינגערמאן אז מען פארקויפט אים קענעביס אויל? און טאמער יא, איז ער אינטערעסירט צו נעמען קענעביס אויל און ווערן אדיקטעד צו דעם? כ'האב ענק געזאגט, ס'איז דא א אינגערמאן, ס'האט געהאט זייער א גוטן רעסטוראנט, אין פעקט ער האט געהאט אפאר טשעינס אין אין אפסטעיט, איינמאל איז אויף אים ארויפגעפאלן די הייסע אויל פון די פון די. פרענטש פרייס. ס'האט אים אפגעבריט, איז אריין אין שפיטאל, די יסורים זענען געווען מורא'דיג, די שפיטאל האט אים געגעבן דעמאלטס מאראוואנא, מאראוואנא, נישט מאראוואנא, זיי האבן געגעבן שווערע דראגס, בקיצור ווען ער איז ארויסגעקומען און ער איז געזונט געווארן נאך א האלב יאר, איז ער געווען אזוי אדיקטעט אז מ'האט אים נישט געקענט אפשיידן, און ער האט זיך ווידער אריינגעלאזט, ער איז געגאנגען זוכן און קויפן, און און וואטעווער די סטארי מעי בי, מ'האט שוין נישט געקענט וואוינען מיט אים, די פרוי האט שוין נישט געקענט וואוינען, זי האט אים ארויסגעשטעלט פון סטאר, זי האט שוין אליינס געפירט, און דער סוף איז געווען. אז ער האט זיך גענומען די לעבן, ער האט קאמיט סועסייד ווייל ער האט נישט געהאט וואס ער האט געברויכט, סאו וויל איך ענק זאגן רבותי, היינט אז מען הייבט אן צו נעמען די אלע וואנדער דראגס, די מעדזשיק דראגס, פליז בי שור דעט יו נאו וואט יו דואינג, און בי שור אז ווער ס'פארקויפט עס פארקויפט עס דער איז א איש מהימן, ענד איטס נאט בוטלעגד ענד אווער די קאונטער, קאז די לעסט טינג איי וואוד העיט טו סי אז דער עולם זאל זיך אריינלאזן נעבעך אין דראגס אומווילנדיג, קיינער וויל עס נישט טון, און אומווילנדיג קען מען חלילה אריינפאלן. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. כ'האב געזאגט א שיינעם שיעור וועגן מעני קראוס, און יעדער קאלט אפ, זאלסט דיך נישט דערשרעקן פאר אים, דו ביסט הונדערט פראצענט גערעכט, ער האט נישט געהאט קיין שום רעכט צו נעמען א יונגל, און נאכדעם האט איינער מיר אריינגעשריבן א פיקטשער אין די קאר ווי ער זיצט מיט דעם יונגל סמיילינג, ס'זיצט דארט נאך א יונגל כ'ווייס נישט ווער דער צווייטע יונגל איז, און מעני קראוס פארט אנעם טאטן. כאטש ער שרייבט יעצט פיקטשערס אז דער טאטע איז געווען אין סטאר, הו דע העל קעירס, דו האסט אים געטראגן מיט א קאר אליינס, דעטס איט, וועגן דעם זיצט דאך וועבערמאן הונדערט און דרײַ יאר, ער איז געפארן מיט מעני סניס אַכצן שעה פון די מאונטענס ביז ניו יארק, האט ער זי נישט געטאטשט חס ושלום, סאו לאמיך דיר עפעס זאגן, מעני קראוס שיקט דיך אונטער דארטן זיינע ראובא קאלס עפעס א. אויסגעלאסענע מויד הייבט אן צו קאלן, זי זאגט מיעסע ווערטער, איך האב נישט אויפגעהויבן, כ'האב גראד אויפגעהאנגען אויף איר, סא ליסען, יור נאט גאנא אינטימידעיט מי, איך בין שוין צו אלט צו דעם, מ'האט מיר שוין מיט געטון וואס מ'האט געקענט, מ'האט שוין געווייפט די פלארס מיט מיר, מ'האט שוין אלעס געטון, איטס טו לעיט, יו מיסד די באוט. עניוועי, איך זאג דיר נאכאמאל, איך האב עס געשיקט צו די אטאריטיס ענד איטס אן אינוועסטיגעישאן, יו האד נאו רייט דואינג אלל דיס, און אויב די עלטערן האבן עגריעד טו איט, ענד דעי ווארענט דער, אבוויעסלי דעי שוד טעיק אוועי די טשילדרען פראם דעם, קאוז דעי דאנט נאו האו טו הענדל טשילדרען. איך האב אויך ארויפגעלייגט זייער א שיינעם קליפ פון א מיידל וואס דער באס דרייווער דער אראבער האט איר נאר איינמאל געזאגט איין ווארט, ער האט איר נאר געזאגט בוקר טוב, האט זי געמיינט זי מוז ענטפערן, און דאס איז וואס מען לערנט נישט אויס די קינדער, ווייל מען טאר דאך נישט רעדן פון דעם, עס איז דאך נישט צניעות'דיג. מען דארף עס אויסלערנען, א גוי צו א פרייער צו אן אראבער, ער מעג דיר גריסן ביז מארגן, ענד איף יו דאנט ענסער אים בעק ווייזטו דיין שיינקייט פון דיין אידישקייט. און אז דו נעמסט זיך צוריק אין חן פון דעם יא, בוקר טוב שמאקער טוב, צום סוף וועט ער דיר קויפן א טעלעפאן מיט ווידיאוס און די סוף גייסטו אנקומען נישט ווי מען דארף אזוי ווי ס'איז נעבעך געשען מיט די מיידל והחי יתן אל לבו. נאכדעם האב איך געוואלט זאגן נאך א זאך, ס'איז דא מענטשן וואס זיי פרעגן, דער שייגעץ דער אפיקורס זאגט ער דאך אבער גוט וויאזוי ביסטו געגאנגען פארן מיט א מיידל מיט אן איסור ייחוד? וועל איך דיר ענטפערן, כ'האב שוין איבערגעזאגט אפאר מאל, כ'וועל עס נאכאמאל איבערזאגן, איך בין מיט קיין איסור יחוד נישט געפארן, ווייל איך טראסט מיר אויך נישט. איך בין נישט פון די טאף פיפל וואס זיי זאגן יא איך קען מיך טראסטן, איך טראסט מיר אויך נישט. ס'איז געווען פרייטאג צונאכטס, מ'האט געדארפט אריינפארן אויף קיעוו, מ'קען נישט לאזן א מיידל פון פערצן יאר פארן אליינס, האב איך מיטגענומען מיט מיר א מיידל וואס איז אלט איין און צוואנציג צו צוויי און צוואנציג יאר. כדי ס'זאל נישט זיין קיין איסור ייחוד, ווייל צוויי איז דאך אויך דא שיטות אז ס'איז אן איסור ייחוד און מ'טאר זיך נישט מייחד זיין, ווייל וואס מ'טוט מיט איינע טוט מען מיט די צווייטע, האב איך מיטגענומען א גוי א דרייווער אויך, כ'האב געזאגט ר' מאיר בראנד זאלסט וויסן איך נעם מיט א גוי און איך נעם אבער מיט עקסטער א אידישע טאכטער וואס איך מוז זי האבן ווייל איך קען נישט די אלע רוסישע דאקט דאקטארישע שפראך. זאגט ער נעם זי מיט הונדערט פראצענט זי טוט דאך נישט קיין מלאכה עניוועי זי פארט נאר מיט מיט א גוי איך האב געהאט דארטן דעם גוי די גאנצע צייט. נאכדעם ווען מ'איז אריינגעגאנגען אין שפיטאל איז שוין נישט דא קיין איסור ייחוד ווייל דארט איז געווען פיר פינעף סורדזשענס מיט מענטשן וואס זיי האבן איינגעשלעפט מיט אלעם נישט דא קיין שום איסור ייחוד נאר איך טענה בכלל כ'האב געזאגט פאר רבי מאיר איך מוז מיט האבן מיט מיר נאך א מיידל ווייל אויב מ'עט זי איינשלעפן אין שפיטאל איז דאך שוין ווידער אן איסור ייחוד ווייל ס'איז דאך נאר דא איין מיידל מיט מיר. אזוי איך נעם מיט נאך איינע, עט זיין נאך איינע. איז למעשה איך זאג די זעלבע פאר די אלע מענטשן וואס האבן אלטע עלטערן און מען קומט דארט און עס קומען דארט פרויען וואס זיי נעמען קער מיט אלעם, זאלסט געדענקען ווען דיין טאטע איז אלט און ער ווייסט שוין נישט וואס טוט זיך מיט זיך אפילו ער איז נישט קראנק, ער איז שוין נישט גוט פאר קיין שומר, און איך באקום צענליגע קאלס אז ס'האט זיך אפגעטון מיסע זאכן אין די פלעצער, פארשטייסט? א איד האט אן אלטע קראנקע פרוי. צאלט ער געלט פרייוועט פאר א פרוי זאל בעיביסיטן זיין פרוי. קומט אן דארטן א יונגער חברה'מאן און שפילט מיט איר ליבע. דער היתר איז אז ס'איז דאך דארטן דא אן אלטער איד ממילא ס'נישט קיין איסור יחוד. ס'איז אבער יא ווייל דער אלטער איד ווייסט שוין נישט וואס דאס הייסט סעקס און ווייסט שוין נישט וואס דאס הייסט די אלע שטיפעכצער און אפילו ווען נישט שלאפט ער און ער זעהט נישט. סאו האב איך געטענה'ט אז כ'קען נישט פארן מיט דעם. דעם מיידל גייט מען איינשלאפן אין שפיטאל, נאכדעם בלייב איך דאך ווידער אליינס מיט איר, און די סוף איז געווען, האב איך איר מיטגענומען, ר' מאיר האט געזאגט איך מעג, און איך האב געהאט דעם דרייווער. די מינוט ווען מען האט אנגעהויבן די סורדזשערי איז דער דרייווער אוועקגעפארן, ער האט שוין נישט געדארפט דארט בלייבן ווייל איך האב נישט געהאלטן ביים צוריקקומען מיט אים. למעשה, ס'איז געווען די סורדזשערי האט זיך גענדיגט צוויי דרייסיג אינדערפרי, און איך וויל נאכאמאל מסביר זיין, ווען מען גייט אריין צו א סורדזשערי און מען מאכט אויף די אפענדיקס איז די גאנצע באדי קלירלי, קלאר, צוגעדעקט, ווען דו ווילסט עפעס זעהן קענסטו גארנישט זעהן, די איינציגע זאך וואס איז אפן איז דארטן וואו די אפענדיקס איז, דאס איז לעבן דעם בעלי באטן בערך צוויי דריי אינטשעס אוועק, און דאס איז אלעס וואס דו זעהסט, דו זעהסט א שטיקל פלייש צוויי דריי אינטשעס אוועק פונעם בעלי באטטען, דעטס אל יו סי, און למעשה דאס איז אלעס וואס זיי דארפן שניידן, מער פון דעם גארנישט, יעצט איך האב דאך אבער מורא געהאט זיי גייען ארויסנעמען אייוועלעם אויכעט, אויף דעם האב איך געוואטשט, אבער איך בין נישט געשטאנען און געקוקט אויפן פלייש, ווייל די מינוט ווען ער האט אנגעהויבן צו שניידן, האב איך געזאגט פארן דאקטער, בי ווערי קערפול יו מייט טאטש די פעלאפיען טובס, געט ער זיך א עפן אויף דעם קאפ און זאגט, יו אר א דאקטער, איך האב אים נאר איינגערעדט אז איך בין א דאקטער ווייל מ'נישט טאר, ער זאל מיך לאזן זיין אינעווענדיג. און איך האב געוואלט וואטשן וואס ער טוט, האט ער דאך געזען אז איך ווייס וואס איך רעד, איך בין נישט אינגאנצן אף די וואל. דעמאלטס האט ער אנגעהויבן נאך קערפול צו זיין, האט מיר יעדעס מאל געוויזן, זעסט דא, די פעלאפיען טובס, האט מיר געוויזן אלעס, ער האט געזאגט איים נאט טאטשינג עניטינג, און ער האט מיר געוויזן וויאזוי מאכט די אפערעישן, סאו ליסן, איף יו געט היי אן דעט, אפשר ווערסטו היי אף א טשיקן אויך, דו אלטער אפיקורס, דער אפיקורס וואס ער שרייט אז איך בין געפארן מיט א איסור יחוד, ס'שקר, די מינוט ווען אונז האמיר גענדיגט די אפערעישן איז געווען טו טוירטי אין די מארנינג, נאך מער. די מיידל איז געווען א מיידל וואס האט געקענט תניא, זי איז געווען זייער א צניעות'דיג מיידל, און אין די אפערעיטינג רום האט מען געמוזט אנטון א גאון, אנדערש האט מען דאך נישט אריינגעלאזט דארטן, דאס איז לא. האט זי זיך דאך אויסגעדרייט צו מיר, זאגט הרב ראזענבערג, איך קען נישט שטיין אין פראנט פון אייך צי אין די בעק פון אייך אזוי אויסגעטון, נאו וועי! האב איך איר געזאגט, דו ווייסט אז דו ביסט גערעכט? און דו עסט טאקע ווארטן אינדרויסן, און אז איך וועל האבן עפעס צו פרעגן דעם דאקטער וואס אונז העמיר זיך נישט פארשטיין וועל איך קלאפן אין די ווינדא זאלסטו אריינקומען. פארשטייסט? און דער חזר האט שוין מורא געהאט, מען האט געקוקט די מקומות המכוסים, ס'איז אינמיטן אן אפערעישאן, מען איז פארזארגט אז מען זאל נישט גנב'נען ביי די מיידל א קידני, מען איז פארזארגט אויף אנדערע זאכן, מען האט גענומען דעם בעסטן דאקטער פון קיעוו, מען האט גענומען דעם דאקטער פונעם פריים מיניסטער, ווייל דער משה אסטמאן ער איז דער הויפט רב פון קיעוו, ער האט מיר געגעבן זיין דאקטער וואס דאס איז דעם פריים מיניסטער'ס דאקטער אויך. מ'האט אויף אלעם געזארגט, און דער משוגענער האט מורא געהאט כ'האב געקוקט אויף די מקומות המכוסים, ווייסט אז אפילו די זאקן איז געווען אנגעטון מיט געהעריגע האספיטעל זאקן, נישט געווען גארנישט קיין מחומות מקומות המכוסים. עניוועי, איך וויל עס פארענטפערן ווייל דער עולם קען דאך מיינען דער שייגעץ געט א ווארף אריין א פלאקן, מ'געפארן מיט איסור יחוד. נישט געווען קיין איסור יחוד, מ'איז געפארן מיט א גוי. שפעטער ווען מ'האט געענדיגט די אפערעישן איז זי, קודם מ'האט אריינגעפירט יענע מיידל דארטן אינעם בעט, און איך האב דאך גראד געוואוסט אז ס'וועלן קומען אלע לערן יונגלעך דאקטוירים און איר וועלן באקוקן ווייל זי איז דאך א ווירדזשין טשיילד, האב איך אנגעזאגט דארט פאר די נורס, קיינער האט דא נישט וואס אריינצוקומען. יעדע צוויי מינוט ס'קען דאך אריינקומען נאך איינער ער וויל באקוקן האב איך געזאגט קיינער באקוקט נישט, כ'האב ענק נישט גערופן, כ'האב דעם גרעסטן דאקטער, כ'ברויך ענק נישט האבן. איך האב דאך געוויסט וואס דארט גייט זיין לעבעדיג. אזוי ווען מען טראגט ארויס האניג קומען צאם אלע בינען. עניוועי, נאכדעם זאגט מיר די מיידל איך דארף מאכן קידוש עסן מיט אלעם, פרעג איך איר זאג מיר דו קענסט דיר אליין מאכן קידוש ווייל איך האלט הי נישט ביים מאכן קידוש און איך האלט ביים גיין שוין דריי שעה איז די וועג ביז משה אסמאן'ס שול און און יעצט איז צוויי דרייסיג איך וויל אנקומען דארט א פינף אינדערפרי איך'ל נאך אביסל איינדרימלען ביי אים אין שול און נאכדעם וועט מען דאווענען. זאגט זי עס איז אינמיטן די נאכט ס'איז קיעוו ס'גליטש א שניי זאג איך אים הער אויס. ס'נישט איך קען נישט דא זיצן מיט דיר, איך טאר נישט דא זיצן, ס'איז א געהעריגער איסור יחוד, ס'איז א שפיטאל, ס'איז קיינער נישט דא דא, נאר איך און דו אין די האל, ענד איים נאט גאנע סיט היער. און איך בין אוועק געגאנגען, איי וואלקט א טרי אווער וועי ביז איך בין אנגעקומען צו משה אסמאן'ס שול, פארשטייט זיך אז איך האב אים באדאנקט ווייל ער געווען דער וואס האט צוגעשטעלט דעם דאקטער, און למעשה. ס'איז קיינמאל קיין איסור יחוד נישט געווען, ווייל איך בין שוין פון די שול בין איך צוריק געפארן גראד אהין אויף בארדיטשוב מיט א טעקסי, און די מיידל וואס איז געבליבן צו בלייבן וואטשען נאך געבליבן א טאג צוויי, נאכדעם איז שוין געקומען די גאנצע סקול וויזיטן און אלעס איז געווען אין ארדענונג, סא דער שייגעץ האט שוין אזוי ווי ער האט צוזאמגערעדט אויף די ראשונים און אויף די בעלי תוס' און אויף תנאים האט ער שוין געזאגט כ'בין געפארן איסור יחוד, כ'בין אין קיין איסור יחוד מיט א מיידל נישט געפארן עספעשעלי ס'איז געווען ביינאכט, ענד איי דיד נאט גאו, ס'איז געווען א גוי מיט אונז וואס ער האט געדרייווט און איך בין געווען, אונז זעמיר געווען מיט צוויי מיידלעך, שוין, דאס איז איין שייגעץ שטיק וואס יו נאו, דאס דערקענט זיך ווי האסט געלערנט אין סענס סטריט ווייל ביסט אזא שייגעץ ווי זיי, בעלזער רב, בעלזער רב איז דאך געווען אן אפיקורס, ר' משה פיינשטיין א נאר, מ'האט יעדן געלעבלט, מ'איז געפארן איסור יחוד, קיינמאל נישט געפארן מיט קיין איסור יחוד. ס'איז שקר איז למעשה דאס וואס ער רעדט אזוי דאס איז ווייל ער איז ברוגז ווייל די עדה זוכט אים איך האב אים געזאגט ווען די עדה קען לייגן א האנט אויף אים זעצן זיי אים איין האט פארקויפט אז ער איז א דיין ביי די עדה און האט אנגערעדט על השם ועל משיחו סאו וויל איך דא דער עולם זאל זיך בארואיגן פארשטייסט יא זיי האבן שוין געזאגט אסאך לגיונות ס'איז געווען איינער מיילעך לייפער דער שייגעץ דער שייגעץ מנוול איז געגאנגען האט ארויסגעגעבן אפילו א טעלעפאן מען זאל אפקאלן אין קיעוו דארט וועט מען טרעפן א פרוי וואס איך האב שוין געהאט מיט איר צוטוהן און מען האט אפגעקאלט דעם טעלעפאן ס'איז נישט דא אזא נאמבער פארשטייסט דאס איז דער שייגעץ מיילעך לייפער און היינט זיצט ער דא כ'ווייס נישט וואו ער איז יעצט פונקטליך נאר ער איז דא אין ארץ ישראל און מען האט קאמפלעינט אויף אים און כ'האב געזאגט זעצט'ס אים איין סאו, יעצט וועל איך גיין צוריק צו אונזער שיעור סאו האב איך דאך געוואלט זאגן אלס והייתם נקיים מהשם ומישראל. שפעטער ווען פרוש איז געגאנגען האט זיך נאכגעפרעגט ביי די מיידל צו איך האב איר געוואלט אמאל טשעפען צי טאטשן, האט זי אים געזאגט, זי האט געעפנט א פיסק אויף אים, דו ווייסט ווער דאס איז? זי זאגט, אויב מיין מאן זאל זיין אזא ירא שמים ווי ער וואלט איך געווען ממש א גליקליכע. ער האט זיך אפילו נישט אראפגעזעצט מיר מאכן קידוש און עסן ווייל ער האט געטענה'ט ער וויל נישט, ס'איז אן איסור יחוד.

האב איך זיי מסביר געווען ס'איז פאר ענקער תועלת, ווייל אזוי מ'האט געהעכערט די סטעטשוט אוו לימיטעישנס ביז אַכט און דרײַסיק יאר, וועט קומען מארגן איינער צען יאר ארום און זאגן אז מ'האט אים געטאטשט. האבן זיי געזאגט אויב אזוי וויל מיר אונז האבן יעדן סוף יאר וויל מיר אונז האבן א דיסק וואס דאס זאל זיין דאס גאנצע יאר. האב איך זיי געזאגט מיטן גרעסטן כבוד, מען געט עס ענק, מען כאפט עס אויף אפילו שבת אויכעט, ווייל יעדער מלמד האט א שליסל פון די תלמוד תורה. קען ער זאגן, א יונגל קען זאגן, ער האט מיך גענומען אין די תלמוד תורה שבת, ס'איז טווענטי פאר סעווען, און מען געט עס פארן מלמד, און מען ארבעט דא זייער פעסט אז מען זאל עס אריינברענגען, ווייל ס'איז ממש שרעקליך וואס דא גייט פאר, זיי האבן מיר פארציילט ס'איז דא א מלמד, זיי האבן מיר געזאגט ווי אויך, אבער ס'איז דאך שוין נישט וויכטיג, ס'איז געווען א מלמד וואס האט געפעצלט קינדער ביז ביז נאך א ווייס איך, צוויי יאר. דריי יאר צוריק האט ער נאך געפעצלט קינדער. מ'איז געגאנגען צום מנהל, די מנהל האט געזאגט אבער וויאזוי קען איך דאס טוהן, קודם א קינד האט נישט קיין נאמנות, און נאכדעם איך הרגע יענעם אוועק, ער וועט נישט קענען שידוכים טוהן מיט זיינע קינדער. און וואס האט דער אייבישטער געהאלפן, ס'איז דורך צוויי יאר, הערסט הער א מעשה, דערציילט ער מיר, די טאכטער האט באקומען קענסער און זי האט געפייגערט ביי די זיבעצן, און דער זון האט באקומען עפעס אן אנדערע קראנקהייט און ער האט געפייגערט ביי די אכצן, צו ביי די ניינצן, כ'דענק נישט וויפיל אלט ער איז געווען. דער אייבערשטער איז דא א פאטער ענד הי פייטס פאר דיז טשילדרען, הי לאווס דעם, הי קעירס פאר דעם, הי טשערישעס דעם, און ווער ס'וועט טאטשן די קינדער וועט גיין אזוי אין דר'ערד דו האסט נישט קיין השגה, יחזקאל חיים מנשה פרידמאן איז שוין אויך קראנק זאל ער פייגערן, דער מענטש איז געווען א גוטער מגיד שיעור און ער איז געווארן א דיין, און ס'איז אזוי ווי די מעשה, ס'שטייט, דער רמב ם זאגט אז א מענטש וואס ער טוט עפעס ער מאכט זיך לאמיר זאגן ער דארף נישט צדקה און ער נעמט יא, ער וועט נישט שטארבן ביז ער וועט. דארפן אנקומען צו מענטשן. יעצט האט איינער געפרעגט דעם ראפשיצער רב אויב איינער מאכט זיך א רבי וועט ער דאך נישט שטארבן ביז ער וועט זיין אן אמת'ער רבי האט אים דער ראפשיצער רב געזאגט ניין דו כאפסט נישט וואס דער רמב ם מיינט איך וועל דיר עס מסביר זיין ס'איז אמאל געווען איינער וואס איז געווארן א גלח ער האט דאך גארנישט געקענט נישט געקענט די לאטיינישע ביכער האט גארנישט געקענט קוקט ער אריין מאכט עס צו און זאגט ער נו וואס זאל איך טון אבער איך בין דאך אבער א גלח נו וואס קען איך טון בקיצור ער אויף די לאטיינישע ביכער, מאכט צו די לאטיינישע ביכער, נאכדעם קומט ער אן צו א החלטה אזוי, אין אמת'ן אריין קען קיין שום גלח נישט די לאטיינישע ביכער, נאר יעדער מאכט זיך אז ער קען. זאגט דער ראפשיצער רב, דאס מיינט ער וועט נישט שטארבן ביז ער וועט ווערן ער איז געווארן א גלח, אבער יעצט האט ער שוין כופר געווען אז נישט נאר ער קען נישט נאר קיינער קען נישט, פארשטייסט? איז די זעלבע דא אויכעט. דער סאטמארער דיין איז געווארן א דיין אזוי ווי יענער איז געווארן א גלח, ער האט גארנישט געקענט, ער האט געקענט אין דיונות גארנישט. איך פלעג זיין זייער נאנט מיט ר' פישעלע הערשקאוויטש, ער פלעגט קאלן טאג און נאכט פרעגן שאלות. טאג און נאכט. איך בין כ'האב אליינס אויסגעהערט. ער האט גארנישט געקענט, ער איז געווען א גוטער מגיד שיעור, מ'האט אים אריינגעשטעלט וועגן פאליטיק ווייל דער סיגעטער האט געהאלטן אז דאס וועט אים זיין גוט נאכדעם ווען די רעבעצין וועט שטארבן. דאס איז די גאנצע פאליטיק. ער איז קיין דיין אין זיין לעבן נישט געווען, ער ווייסט נישט וואס דאס הייסט צו זיין א דיין, און ער איז אזא שוואכער כאראקטער געווען, מיר האט דערציילט א אינגערמאן אז ער האט געדארפט איינלייגן וועגן א גט פופציג טויזענט דאלער, איז געגאנגען דער סיגעטער שייגעץ האט אים אנגעקאלט ער זאל ריליסן דאס געלט, זאגט ער רבי אבער איך האב דאך, איך בין דאך נאר א שומר חינם צו א שומר שכר אבער וואטעווער. זאגט ער איך הייס דיר ריליסן די געלט. סוף איז דער אינגערמאן צוגעקומען בעטן דעם דיין דאס געלט, האט ער געזאגט וואס הייסט דער סיגעטער האט מיר געהייסן איך זאל עס ריליסן איך האב עס ריליסט, האט ער געזאגט פאר ר' ישראל חיים מנשה וויל איך דיך פרעגן, דו קענסט נישט מעמיד זיין אזא נסיון וואס איז בסך הכל געווען א שליח צו האלטן דאס געלט, וואס זאל מען אונז טוען אינגעלייט, אונז האבן נסיונות יעדן טאג פון גניבה גזילה אונאה און לגיונות זונות אין די גאס מיט אלעם, און דו יעצט פארלאנגסט פון אונז אז אונז זאל מיר קענען דאס אלעס דורכקומען, האט ער אים געזאגט ביסט גערעכט. ס'איז געווען א שוואכער כאראקטער, ער האט געארבעט אמאל אין פאסט אפיס, ער וואלט געדארפט לעקן די סטעמפס אין פראנט פון סאטמארער בית מדרש יעדער וואס וויל אנשפייבן א סטעמפ זאל ער עס אים אנשפייבן, דאס אלעס. מען האט געמאכט א גאנצע דיין, ער איז שוין געווען אן אונטערשרייבער האט שוין אויף מיר אויך אונטערגעשריבן דער לאולייף דער גארנישט וואס ער איז, ס'איז א גארנישט געווען, כ'וויל נישט צו אריינגיין אין זיין היסטערי מיט אלעם ווייל איך האף ער וועט שנעל אפפייגערן, מען זאל שוין פון אים אויך פטור ווערן, מען האט אים גענוצט אויף אלע שייגעצשטיק. און שוין, און ער איז געווען דיין אין סאטמאר, און יעצט איז ער א רחמנות, ער איז אלט געווארן, א פאסט אפיס עמפלאי, און דאס האבן געטון די אלע רבנים, מ'האט אונטערגעשריבן חתימות, ווער זענט עטץ? פארוואס און פארווען? יעצט ווערט ער א רחמנות, ער איז אלט, יעדער זאל מתפלל זיין פאר אים, עניוועי, ער האט אבער געהאט סייעתא דשמיא, דאס זאג איך ענק, ער האט געהאט סייעתא דשמיא, ווען ער וואלט געווען ירושלימ'ער רב, וואלט אלע נבילות און טרייפות געגאנגען אויף זיין פיקל, און אזוי גייט עס אויף טובי' חטא'ס פיקל, אט אזויפיל האט ער געהאט סייעתא דשמיא אז ער איז נישט דער גרויסער שייגעץ וואס האט אלעס מתיר געווען. שוין, יעצט זאל איך רעדן פון זייער א וויכטיגע זאך, עטס ווייסטס איך בין דא אין ארץ ישראל, דער ענין פון גיוס בנים און גיוס בנות האט זיך זייער שטארק מתגבר געווען, ס'איז א מורא'דיגע פאליטיק וואס דא גייט פאר, שטיינעמאן האט אונז איבערגעלאזט א ירושה אז מען מעג נעמען די בחורים אין מיליטער, און נאך אפאר ראש ישיבות, און ס'איז געקומען צו א פוינט ווי מען דרוקט די ראש ישיבות און ס'איז מורא'דיג, מען האט שוין גענומען אסאך מיידלעך, מען נעמט, ס'טוט זיך דארט כל דבר אסור, מיר האט דערציילט א יונג א בחור, ער איז זיך געגאנגען שטעלן אין מיליטער, אזוי האט ער מיר פארציילט, און ער האט עס פארציילט פאר רבנים אויכעט, ס'איז נישט קיין דזשאוקס מער, ס'איז סיריעס. יעצט איך נעם טויזנט דיסקלעימערס ווייל איך קען דאך נישט וויסן וויפיל אמת ס'ליגט, נאר ער זאגט מיר, מען מאכט יעדן א בדיקה. א בדיקה מיינט אז די דאקטער כאפט דיר אן די ביצים, און ער קוקט צו דו האסט נישט אזאלעכע זאכן וואס זיי סטאפן אפ די בלאד פלאו, און ער כאפט אן דעם גיד אויכעט. און ער זאגט מיר אז מען האט געמאכט פאר נײַן מענטשן די בדיקה, פאר נײַן בחורים, און יעדער איז געווען אויסגעטון איינער לעבן אנדערן, און יעדער האט געקוקט ווי דער דאקטער כאפט אן. האב איך יענעם געזאגט איך זעה נישט די עוולה דערין. זאגט ער ביסט משוגע? אזוי רעדסטו? זאג איך איך ווייס נישט, איך גיי נישט אין קיין מקווה, אבער איך מיין אז אין מענער מקווה'ס איז דא די זעלבע זאך, נאר נישט נײַן, ס'איז דא מ'איז דארטן פֿופֿציק, און ס'איז דא וואס זיי גייען מיט א אן אלטער איד, א יונגער, א בחור, א קליינע מעשה, א גרויסע מעשה, איך זעה נישט די עוולה אז דו מעגסט דאס האבן אין מקווה. מעג ער עס האבן דארט און ער מאכט בדיקות פאר די מענטשן, הייבט ער אן נאכאמאל צו שרייען זאלסט שרייען נישט, דו וועסט ענדיגן און איך וועל אויכט ענדיגן. דער איז נאטינג ראנג אז מען טוט עס אין לשכת הגיוס ווען אין יעדע מקווה ווערט עס געטון, יעצט דער דאקטער וואס גייט ארום אנטאפן און קוקן מעדיקל אויף די צוויי באלס און אויף די און אויפן גיד, ביי אונז אין די מקווה'ס כאפט דאך אן משה עפשטיין יעדן, די אנדערע נעמען, ס'איז דא שיינע זיסע דופן וויפיל די ווילסט איז דא, און ברוך מאטרא האט יעדן אנגעכאפט, סאו וואטס די ביג דיעל, סאו יענער טוט עס פאר א מעדיקל פורפעס, און אונז האבן מיר עס געטון פאר סעקס. זאג איך אים, און אז איך בין געגאנגען אין זשופניק שוויץ כ'האב געטראפן אן אלטן איד מיט א ווייסע בארד, כאפט אן א קליין יונגל און שטופט אים אין תחת, העי, אין לשכת הגיוס האט מען אויך דאס געטון? סאו עניוועי, דאס אבער נאר, ס'איז אמת וואס כ'זאג, אבער ס'איז נאר סארקעסטיק, ווייל ס'איז א גרויסע עוולה, אבער יעצט הייבן זיי זיך אן אויפצווועקן. ווייל די גאווערמענט פילט יעצט אז די פרומע האלטן שוין מיט מיט זיי, זיי האבן שוין נאר א קליינעם חלק פון פרומע וואס זיי האלטן נישט מיט. אונז זעמער דאך אויפגעוואקסן אז מען טאר נישט גיין אין מיליטער, דער חזון איש זכרונו לברכה האט אמאל געזאגט אזוי אז מ'וועט נעמען מיידלעך אין מיליטער האב איך נישט קיין מורא, ווייל אויף דעם איז עס יהרג ואל יעבור יעדער וועט זיך הרג'ענען, כ'האב נאר מורא מען זאל נישט נעמען בחורים, און קוקטס וואס א רוח הקודש דער איד האט געהאט. ס'האט זיך אנגעהויבן מיט בחורים יעצט נעמט מען שוין מיידלעך, און די חברה זענען זייער שוואכע קלייענטעלס די ספרדים, און מען טוט נעבעך מיט זייערע קינדער וואס מען וויל, זיי זאגן ס'איז דא נאמבערס איך ווייס נישט צו ס'איז אמת זיי זאגן אז בני ברק שיקט אריין אין מיליטער אפאר טויזענט קינדער יעדעס יאר, ס'איז אנבעליוועבל, איז אז ס'איז געקומען אזא סאטמארע הונט וואס ער האט געדזשוינט די איזרעילי ארמי און קיינער האט גארנישט געזאגט. מ'האט נישט געזען קיין מחאה פון סאטמאר, מיינט דר'עולם אז דאס איז דער וועג. אדער אזוי ווי ס'איז דא צוויי שיטות, איינער האלט יא און איינער האלט נישט. ס'איז א ביג ביג שעים. יעצט וועל איך ענק פארציילן א מעשה וואס איז געווען דעם שבת. איך שטיי דאך דא איין אין א גאס וואס דאס הייסט רחוב יפה. אין רחוב יפה דא נישט ווייט קעגן איבער דא האט דא איינער געקומען ער זעהט איך דריי מיך דא האט ער זיך זייער דערשראקן וואס איך דריי מיך דא אזוי האט ער שוין געמיינט אז איך כאפ אן מיידלעך איז קומט ער צו און ער כאפט א שמועס מיט מיר. א ירושלימער יונגערמאן, כאפט א שמועס מיט מיר שבת בייטאג, און פרעגט מיך וואס איך טו דא, וואס אהער מיט אהין, זאג איך הער אויס, איך האלט אינמיטן אנפילן א מקווה, די מקווה איז אין בית וגן, דער בעל הבית אוינט דא א בילדינג, און ער האט מיר געגעבן דא, ווייל דארטן אין בית וגן, טאמער גיי איך דאווענען מוז איך ארויף קריכן אויבן אויף א פסגה, דאס איז א וועג פון א דריי פערטל שעה, און דאס איז איין וועג, אדער. טאמער נישט דארף איך דאווענען אין א ספרדישע שול דארטן ווי איך שטיי איין אונטן און זיי דאווענען אנדערש מיט אלעס איז אנדערש איז וואס איך טו איז אז איך שטיי איין דא אין רחוב יפו און אין רחוב יפו קען איך צואוואקן ווייניגער ווי צוואנציג מינוט בין איך ביי די כותל איך דאווען דארטן מיטן נעץ מיט אלעם שוין. נאכדעם כ'האב אפגעדאווענט צענע צייט לאמיר זאגן, ווייל די נץ איז זייער פרי, די נץ איז יעצט פייוו טווענטי, פייוו טערטי, כ'קום צוריק אהיים און כ'זיץ אינדרויסן אויף רחוב יפו, שוין, זאגט ער מיר אז איך זאל וויסן אז דא קעגן איבער, דא ווי איך שטיי ממש שיף קעגן איבער, איז דא אזא פלאץ אזוי ווי ס'איז דא אין אמעריקע פוטסטעפס, ס'קומען דא היימישע יונגלעך און היימישע מיידלעך, און יעדער רעדט זיך אויס דאס הארץ, און די עיקר איז וואס יעדער טענה'ט אז זיי זענען געווארן מאלעסטעט אדער דורך א טאטן אדער דורך א רעבן אדער דורך אהער אדער דורך אהין, און דער מצב איז שרעקליך, און זייער דיסקאשען איז נישט אזוי ווייט זיך אויסצונעמען דעם כעס אויפן אייבערשטן, ווי אז זיי זאלן זיך האלטן צווישן זיך אז זאלן זיך נישט קאמיטן סועסייד, ווייל דא איז די סועסייד רעיט אויכעט זייער זייער הויעך. און דער אמת איז די רבנים דא די משמרת הפופיק האבן עס געוואלט אונטערברענגען נאר מען האט געשיקט מענטשן בלשים זעהן וואס דא טוט זיך האט מען געזעהן אז די חברה האלטן נישט ביים טוען יונגלעך און מיידלעך סעקס נאר ס'איז נעבעך זיי ווייסן נישט וויאזוי זיך צו האלטן דאס חיות שוין ער האט עס מיר געזאגט וועגן דעם ווייל איך זיץ דא אינדרויסן האט ער געמיינט איך בין אויך פון די חברה זאג איך ניין איך איך בין גראדע איך בין פון די אין אמעריקע איך הייס ראזענבערג זאגט ער אה איר זענט רב ראזענבערג. זאג איך, אבער איך שטיי דא איין פשוט ווייל איך ווארט אויפן רעגן און איך האב נישט וואו צו דאווענען מ'האט מיך ארויסגעווארפן פון אלע שילן און שוין. עניוועי האב איך אים געזאגט כ'וועל וויסן, איך וועל נישט דרייען זיך אין די גאס, כ'וועל נישט זיצן אינדרויסן, איך קען זיצן ביי מיר אין בעק יארד אויך. נאר וויל איך אייך זאגן, כ'האב מיך יעצט געלערנט א מורא'דיגע זאך, די רבנים האבן עס געוואלט אונטערברענגען און אזוי ווי רוב פון די חברה האבן זיך אנגעהויבן אז מלמדים האבן זיי געטאטשט מיט אייגענע טאטעס זאגן די רבנים וואס זאל איך זיי אונטערברענגען זאלן זיי זיך כאטש האלטן צווישן זיך ווי אידיש זיי זענען ווייס איך נישט, אבער עס איז נאר אויף אזוי פיל אז מען האט נישט קאמיטן סועסייד, און איך האב א מורא'דיגע הנאה פון די רבנים אז זיי האבן זיך אריינגעלאזט, ווייל ביי אונז וואלט מען זיך גראד ארום געגאנגען מיט חתימות, דער חזר דער מניוול, דער שטערן וואס האט אנגעהארגעט און ער האט אויכעט מטמא געווען בחורים אין לונדון, ער וואלט ארום געגאנגען יעדער זאל געבן א חתימה און ער האט געדרוקט, גע לוחץ געווען, און ער האט באקומען א חתימה, וואס האסטו באקומען א חתימה? מען זאל נישט פראטעקטן קינדער? דו שייגעץ שטערן! שייגעץ רשע, און ביי זאליק האט זיך נאך א גאנצע מ א, ער פירט נאך א תלמוד תורה ביי אים, האב איך הנאה זייער שטארק, כ'האב אים געזאגט כ'האב א געוואלדיגע הנאה וויאזוי די רבנים האבן געהענדלט די מצב, דאס איז דאך א מורא'דיגע זאך אז זיי האבן עס אזוי געהענדלט, כ'גיי נישט יענעם אונטערברענגען, דו האסט דאך יענעם געמאכט פאר א וויקטעם, פארוואס זאלסטו יענעם אונטערברענגען? נאך מער, די שטערן האט מיך געוואלט אונטערברענגען ווייל ער האט געמאכט וויקטימס און ער האט נישט געוואלט ס'זאל ארויסקומען. ער האט זייער גוט געוואוסט אז די מינוט וואס איכ'ל אנהייבן געהערט צו ווערן, יעדער וועט אנהייבן צו הערן און ס'עם אזאלכע שקצים ווי ער, אראפגיין פון די מעפ. פארשטייסט? גענומען זיך דעם עלפערט, א אפגעריסענער פערד, און ער האט מיך גיין רודפ'ן. פארוואס נישט? וואס האסטו מיך צו רודפ'ן? איך קען דיך פון ערגעץ? אונז האמיר אינאיינעם געפאשעט חזירים? וואס גייסטו מיך רודפ'ן? נאר דאס איז עס, די מאר דעי'ר עפרעיד, די מאר דעי פוט אן די פייט. נאר איך האב אויף זיי נישט מורא געהאט, איך האב געוואוסט איין זאך, אויב איך פארליר, פארלירט דער אייבערשטער. און ממילא האב איך געוויסט איך שלאג מיך פארן אייבערשטן, סאו איי וואזענט אלל דעט עפרעיד. עלפערט מיינט טאקע ער איז גרויס און שטארק, אבער ער איז נאכנישט גרעסער פונעם הייליגן באשעפער. און די זעלבע זאג איך ביי אונז אויכעט, אונז האמיר דאך די קינדער דער'הרג'עט, די קינדערלעך זענען דער'הרג'עט ווייל אונז האמיר זיי דער'הרג'עט, און וואס וויל מען יעצט? אז זיי זאלן זיין וואויל זאלן זיי זיין? האסט נישט געדארפט שטופן דעם פופיק אין יענעמ'ס תחת וואלט ער נישט אזוי אויסגעזען. איך זאג נאכאמאל פאר די קינדער, קינדערלעך, עטס זענטס גארנישט שולדיג, לאמיר זיך האלטן שטארק, לאמיר גיין פאר העלפ, און לאמיר אנהייבן צוריק צו פייטן דאס לאוזי סיסטעם, אונז מוז מיר עס צוריק פייטן. קאז אדערווייז וועט נישט טויגן. איך האב א גרויסע הנאה אז מיסטער מאסטערד האט געטוהן וואס ער האט געטוהן. איך פייט יעצט ווייטער אז מען זאל מוזן לערנען די סעקשועל גראוט אוו די באדי פאר קינדער, און דאס וועט אויך מערטשעם דורכגיין. און יעצט האבן מיר נישט קיין מורא אז ס'עם קומען אזאלכע חברה וואס ס'עם זאגן אז מ'ברויך עס נישט האבן, מ'ברויך עס יא האבן. ס'איז דא איינער אין מאנסי וואס ער איז איינער פון די בארד דארט און ער זאגט אז ווי דאנט ניד מיסטער מאוסטערד דו שייגעץ דו רשע דו דו ביסט א פאליטיקעל מענטש מ'האט דיך אריינגעשטעלט דארטן פאליטיקעל ווייל דו האסט געהאט א גוטן פיסקל און ס'איז דא נאך אפאר

ס'נישט קיין געהעריגע דזשאב, ס'איז אזאלכע דזשאבס, פארשטייסט, ס'הייסט זענען פאבליק פיגורס, זענט איר, זענט איר גארנישט, און אונז זעמיר נישט מחיוב צו ליידן פון זיי, ווי דאנט ניד אן עדיוקעישן, איך וויל פארשטיין, אויב די גאווערמענט האלט מ'ברויך טאקע נישט קיין עדיוקעישן, וואי אין די ווארלד אר דעי ספענדינג סאו מאטש מאני פאר פאבליק סקולס און היי סקולס? וואי? ווייל ס'איז דא איין גנב וואס ער איז געווארן דארטן אין די באורד,

און דאס וואס די ישיבות הייסן די קינדער גיין נאך געלט און ס'איז דא א רעיס וויפיל מ'קען אריינברענגען דאס איז א רשעות שאין כמוהו איך ארבעט יעצט אז די גאווערמענט זאל זיין אוועיר אוו איט און סי אן וויטש ענגל דעי קען סטאפ דיס מען טאר דאס נישט טוהן. יעצט וועל איך ענק פארציילן וואס איז געשעהן די וואך פרייטאג געוועזען אום פרייטאג איך מוז ענק פארציילן די מעשה ווייל ס'איז זייער אינטערעסאנט אזוי ווי איך בין דאך דא אליינס גיי איך דאך מיר איינקויפן לכבוד שבת אויכעט ס'איז דא אפאר פלעצער ווי איך קויף איין אויף שבת קודש, און ס'גאנץ גוטע עסן, נישט געפערליך, און איך ברענג מיר אלעס אהיים, איך לייג עס אראפ דא ווי איך שטיי איין, און איך שטעל צו אלעס וואס דארף צו זיין, איז דא א אינגערמאן שפאצירט מיט זיין ווייב און מיט צוויי קינדער, קינדער האבן אויסגעזען צו זיין צווישן זיבן און ניין יאר, טשט, צען יאר, וואס? זאגט ער מיר הער מיך אויס, איך בין פון לונדון און איך בין א מחנך. איך הער דיך אויס, איך האלט אבער אז דו רעדסט אזוי גרעפיק אז ס'איז א גרויל. שוין, זאג איך אים, דאס האב איך דאך שוין געהערט מיט צען יאר צוריק, איך וואלט שוין געוואלט הערן עפעס נייעס. זאגט ער מיר, ער איז א מלמד און ער ווייסט וויאזוי צו רעדן מיט קינדער. שוין. און איך הער אים אויס, כ'מיין זיין ווייב זאגט גארנישט, ווייל פארשטייט זיך זי איז א צניעות'דיגע פרוי אז מ'רעדט נישט פון די מנוול'ישע זאכן, און זיין זון שטייט דארט און ביידע קינדער שטייען דארט, זאגט ער מיר, ער ווייזט אויף זיין קינד, זעסטו איך האב אויסגעלערנט מיינע קינדער אז קיינער טאר זיי נישט טאטשן אויף די באהאלטענע פלעצער, שוין, קיינער טאר נישט טאטשן די באהאלטענע פלעצער, זייער פיין. זאג איך אים הער אויס, דו ביסט דא דער טאטע, דו שטייסט דא אין פראנט פון דיין קינד, איך וואלט אים געקענט פרעגן וואו דאס הייסט די באהאלטענע פלעצער, זאגט ער זיכער פרעג אים. בקיצור, דאס קינד נעמט ארויס, ס'איז דא אין ענגלאנד איז דא עפעס אזא מין רעקל צו א קאוט, איך ווייס וויאזוי דאס איז, וואס האט א טאש פון אינעווענדיג אויך, אונז האבן מיר אויך, די אמעריקאנער האבן אויך א טאש, יעדע רעקל, יעדע קאוט האט א טאש אינעווענדיג, אבער ס'איז דא א ספעשל א באהאלטענע טאש, כ'מיין אז יענץ איז געמאכט ספעשל נאר פאר פאונס, די וויאזוי הייסט עס נאר די סעלפאונס, אין ענגלאנד הייסט עס נישט סעלפאונס, אין ענגלאנד הייסט עס כ'דענק נישט וויאזוי, עניוועי, און ער ווייזט זעהסט טאטי דא איז די באהאלטענע פלאץ, און דארט לייג איך אלע מיינע סודות, אז כ'האב אמאל צו שרייבן עפעס א סוד, איך וויל נישט מ'זאל וויסן, מ'זאל זעהן, מ'זאל עס נישט טרעפן, שרייב איך עס אויף, איך לייג עס דארט אריין, ווייל יענע. יענע טאש האט א ספעשל קנעפל וואס מען קען צוקנעפלען אז ס'זאל נישט ארויספאלן ווען מען טוט אויס די קאוט, און קיינער זאל נישט קענען אריינלייגן די הענט, און איך גיב זייער אבאכט אויף דעם, און דארט האלט איך אמאל געלט ווען טאטי געט מיר אדער מאמי געט מיר צו גיין איינקויפן צו כדומה. שוין, קיצור. זאגט מיר דער מלמד איך וויל דיר זאגן איך בין זייער סארי איך האב דיר געזאגט א ווארט איי דידענט ריעלייז דעט דיס איז האו פאר איט גאוס אבער כ'האב אים געזאגט ווען דו הערסט מיך ווען אויס יעדע וואך וואלסטעס מיך געהערט ווייל איך טענה איך מיט מיין ברודער זעמיר געווען אביסל ווילדע קינדער גארנישט און יעדן שבת איז מיין טאטענס טיש געפארן ארויף אראפ פלעגט זיך איבערקערן די לעכט און ס'איז געווען א פראבלעם פון שבת, לאט מען די לעכט ברענען אויף וואו ס'איז איבערגעקערט ווערט א פייער חלילה, און גיסט מען ארויף וואסער איז עס מכבה, און ס'פלעגט מען ארומגיסן אזוי ווי ס'שטייט אין די הלכה, און ס'איז געווען פראבלעמען. איינמאל האט מיין מאמע מחליט געווען איך צינד לעכט, און האט געזאגט פאר מיין טאטן הער אויס איך טאר נישט טאטשן די לעכט מער, ווייל ביי מיר איז שוין שבת, איז דו וועסט עס מוחל זיין ארויפלייגן אויבן אויף די ספרים שאפע. זאל די טיש פארן וויפיל ס'קען, און אזוי איז געווען. יעצט כ'דענק די רבי חדר ביי אונז האט געזאגט אז זיך אנצורירן דארט איז אזוי ווי אנצורירן מוקצה אום שבת, דעם דארט האט ער נישט געזאגט וואו דאס איז, פלעג איך אלץ טראכטן און ווארטן א וועיט ע מינוט דארט אויבן ביי די ספרים שאפע אנצורירן מוקצה אום שבת דארט איז דא א לייכטער אנצורירן דארט איז אזוי ווי אנצורירן דעם לייכטער אנצורירן דארטן ווי דער דארט, רבונו של עולם! דער רבי האט געמיינט ער טוט א טובה ער רעדט ווי מען זאגט סיקרעט קאודס, קיינער האט נישט געוואוסט ווי דער דארט איז, און איך האלט עס אין איין מסביר זיין, זאגט מיר דער טאטע, דער טאטע, איך הער דיך דאך נישט אויס יעדע וואך, אבער איך קען דיר יעצט זאגן, האסט מיך געלערנט א לעסן אויף א לייפטיים, נאכדעם. געט דער טאַטע אַ פֿרעג דעם יונגל אין פֿראָנט פֿון מיר. זײַן מאַמע איז אױך דאָרט געשטאַנען. פֿרעגט ער, זאָג מיר, אײנער רירט דיך אַמאָל אָן בײַם פּיפּיק? האָט עס אַרױסגעזאָגט, איך מײן, הער אױס, ע, װאָס זאָל איך מיר זאָגן, אות ברית קודש? זאָגט ער, יאָ, טאַטי, אױפֿן ענגלישן אַקצענט האָט ער עס אַזױ זיס געזאָגט, יאָ, טאַטי, ס'איז דאָ בײַ אונדז אײנער אין מיקװה, װאָס װאַרט אױף די קינדער, און װען מע קומט, רירט ער אונדז אָן, ער שפּילט זיך דערמיט, און ער זאָגט דעם טאַטן, טאַטי, ער שפּילט זיך אַזױ לאַנג, ביז ס'פֿאַלט אַראָפּ פֿון זיך אַלײנס. דו ווייסט וואס דאס מיינט? ביז צו הוצאת זרע לבטלה. דאס אינגל ווייסט נאך נישט וואס דאס איז ווייל מ'האט אים נישט געלערנט ווייל די בהמות האבן געזאגט מ'דארף אלעס האלטן פאר א סוד און איט העפענס טו בי דאס איז די גרעסטע עבירה און ער טוט עס מיט אים שוין כ'ווייס נישט ווי לאנג און מיט וויפיל נאך קינדער און נאכדעם גיי זאג זיי די זענען אדיקטעד זאלן זיך אפגעוויינען דערפון. זאג איך דעם איד איר זעט איר האט געהאט יעצט א לעסן. איר זענט א מלמד, איר פארט צוריק אין די תלמוד תורה וואו איר לערנט, איר זאלט אומבאדינגט יעדן דערציילן וואס דא איז געווען, ווייל איך האב א האטליין, איך גיי עס אויך פארציילן, נאר איך קען אייך נישט, איך ווייס נישט ווי אזוי איר הייסט, האט ער גראדע געזאגט איך שעם מיך אויך נישט צו זאגן ווער איך בין, האט מיר געזאגט זיין נאמען, אבער דאס מיינט נישט ער מוז קיין שוויצער זיין דא אויפן האטליין. סאו יו קען טיעטש יור טשיילד אלל יו וואנט, איף יו דאנט טעל הים פוינט בלענק עקזעקטלי יור טאלקינג אבאוט א פיפיק ענד א וועדזשיינע, און דדים ענד ען עס ען עס איז א מחילה איף יו דאנט טעל אים עווריטינג ווערי דיסטינקטלי דעי נאו נאטינג ער האט געהאט א סיקרעט הידען פאקעט אין זיין רעקל וואס דארטן האט עס א ספעשל באטען און דארט לייגט ער אריין זיינע סודות און אויך טאמער האט ער געלט אמאל און וויל נישט מען זאל עס גנבענען לייגט ער עס דארט אריין און די טאטע האט אים געהאלטען אריין לערנען אז קיינער זאל נישט טאטשען דיינע באהאלטענע זאכן.

מען האט נישט געוואלט ס'זאל ארויסקומען זיין שייגעץ שטיק, און דאס איז געווען דער יצחק שטערן, די פאר סאטמארע מחנכים וואס האבן זיך איינגערעדט אז איך ברענג אונטער די יוגנט, און זיי האבן געוואוסט אז טאמער ס'וועט ארויסקומען מיין פאליסי וועלן אלע מלמדים ליידן, אז ממילא זאלט זיך נישט זארגן, און איך וויל יעדער זאל אנהייבן צו רעדן אפן, מ'מוז נישט זאגן פיפיק, קען זאגן דער פישער. קענסט נישט זאגן די טמא'נע כלי ווייל קודם איז עס נישט טמא, עס איז אן אות ברית קודש, און נאכדעם די טמא'נע כלי איז דאך שוין די די סעלפאונס הייסן דאך טמא'נע כלי, סאו יו העוו טו גיוו איט די נעים, וואטעווער יו גאנא גיוו איט, באט גיוו איט די קאממען נעים, און נאכדעם זאלסטו געדענקען אז זאלסט רעדן אז דעם זאך וואס אונז האמער אזוי און אזוי א נאמען געגעבן דאס טאר מען נישט טאטשן. און מען טאר נישט לאזן געטאטשט ווערן, און מען טאר נישט לאזן זיך שטופן אין די מחילה, און מען טאר עס נישט נעמען פון קיינעם אין מויל, און קיינער טאר דיינס נישט נעמען אין מויל. דזשאסט בי ען אופען בוק, דאונט הייד עניטינג. און דאס האב איך געהאט די וואך פרייטאג, פרייטאג ערב שבת קודש פרשת וישב, און איך האב שוין גארנישט געזאגט, יענער איז אוועק געגאנגען זייער זייער פארשעמט, וואס יעדער מיינט וועט מיר זאגן מוסר, נישט זאגן מוסר, נישט זאגן מוסר, כ'בין געזעסן טעג וואכן חדשים און יארן געטראכט, געפלאנט וויאזוי מיין מעסעדזש גייט צוקומען צו קינדער. און מיטן גרעסטן פלענען איז אויסגעקומען דער אמת איז דער בעסטער ליגנט און דער ליגנט איז דער בעסטער אמת, איטס אנלי גאנא ווארק איף יו גאנא טאלק סטרעיט. יעצט ס'איז דא אסאך קינדער וואס זיי ווייסן נישט פונקטליך וואס דאס הייסט דעם אות ברית קודש אבער די פופיק ווייסט יעדער וואס דאס איז. פארוואס? ווייל דאס איז די קאמאן אידיש און פארטיג. כ'האב מסביר געווען דעם שבת פארוואס דארף מען באמת האבן די אלע מינע בילדער פון רעבעס ווי זיי צינדן חנוכה לעכט, האב איך מסביר געווען ברבים דא אויב נישט וואלטן זיי נישט געצינדן, זיי וואלטן נישט געלייגט קיין תפילין, זיי וואלטן נישט געגעסן גארנישט קיין כשרות, זיי וואלטן נישט געצינדן קיין חנוכה לעכט, און דער עולם האט געלאכט, ס'איז געווען א דזשאוק, שטעל דיר פאר ס'איז דא אכט חנוכה לעכט, און זיי האבן בילדער פון צוואנציג דרייסיג אקעישאנס, וויאזוי איז דאס אז זיי כאפן דאס שוין וואכן פריער? ס'איז אנבעליוועבל, דאס ווערט ארגער ביים טאג, ס'איז שוין דא יעצט בילדער אז די יאר ס'איז מוצאי שבת, ערשט מ'האט דאך נאכנישט געצינדן קיין לעכט, און ווארום מען גייט ערשט צינדן זונטאג ביינאכט די ערשטע חנוכה לעכט, איז שוין דא בילדער ווי רעבעס האבן געצינדן לעכט היי יאר, דאס איז אנבעליוועבל, עניוועי, יעצט איך לייג דא ארויף א שמועס וואס דער טאלנער רבי פון ירושלים האט געזאגט, ער האט גערעדט דא וועגן די מען כאפט פיקטשערס פון די רעבעס, אמאל איז דער גבאי נישט אינדערהיים, רופט דער רבי אליין. מען זאל ארויף לייגן זיינע פיקטשערס אינעם מאגעזין. יעצט איך וויל דער עולם זאל אויסהערן וואס דער טאלנער רבי האט געזאגט. מענטשן האבן פארלוירן די בושה. פארלוירן די בושה. ס'איז דא די בלעטער וואס דארפן ארויסדרוקן פארשידענע בילדער פון רעבעס מיט אדמורים מיט רבנים, די וואס גייען מיטן סיסטעם פון לא פרסמת לא עשית, דערציילן זיי די מענטשן וואס זענען ממונה אויף די בלעטער. אז זיי קריגן די טעלעפאנען פון די גבאים הראשיים פון אותו אדמו"ר, און אמאל מאכט זיך אז די גבאי פונקט נישטא, קלינגט די רבי און ער זאגט אז ער איז די גבאי, פארשטייט זיך משנה מפני השלום, און זיי ווייסן שוין וואס הארט עס אים, זאגט מען אים זאלסט וויסן זיין אז ס'איז דא אין דעם דריי סארטן בילדער, ס'איז דא א בילד א בי א קליין בילד מיט נאך אסאך. דאס איז א ענין פון כך וכך. ווייטער איז דא א בילד וואס איז דארטן אפגעטיילט מיט נאך צוויי רבנים רעביס, דאס קאסט שוין מער. טאמער דו ווילסט אבער א בילד איבער אינגאנצן ווייל ער האט קיין עין הרע גרויס פנים ווייל ער עסט ווי א פערד, דארף ער האבן א גרויס א גרויס בילד מיטן גרויס פנים. ווילסט דעם פנים אויפן גאנצן בלאט דארפסטו צאלן אזויפיל ווי מען דארף צאלן צו קויפן א האלבע דירה אין ירושלים. און ער צאלט! און ער צאלט. נישט בלויז וואס ער צאלט, נאר מען זאגט מיר אז ס'איז שוין דא היינט פיר סארטן אזעלעכע דא אין ארץ ישראל, אין אמעריקע איז דא פופצן. ווער האלט עס אויס? די קאסטומערס, די קליענטן, זיי האלטן עס אויס. זיי האלטן אין איין צאלן, און זיי שרייען געוואלד, איך מאך א שבע ברכות. זעה, זאגט ער, זאל זיין דארטן כך וכך בילדער. ער באשטעלט וויפיל בילדער ער ווייסט וואסערע בילדער ער וויל, און ער שרייט געוואלד איך וויל זיין מפורסם! איז דאך אזא סארט איך בעט דיך איבער, אזוי ווייט פון עולם החכמה, די מענטשן וואס קוקן אריין אין די בילדער, מיינסטו אז זיי רעספעקטירן דיר אז דו ביסט אינדארטן אין דעם גן החיות אינצווישן אזויפיל קענגערוס? ב. מען קען שוין נישט קוקן, די אויג קען שוין נישט פארנעמען אזויפיל רעביס. און יעדער רבי דארף דאך גיין מיט אן אנדערע סארט פידזשאמע, און יעדער איינער מיט אן אנדערע, און דער דער שטריימל דארף שטיין צו אזוי צו אזוי זאל עס זיין אויסקוקן, יענער ווערט שוין פארבלאנדזשעט פון אזויפיל רבי'ס. טיפש דו וואס לייגסט אריין געלט אין א זאך, קיין כבוד קומט נישט ארויס דערפון, גיי רעדן, ער פארשטייט עס נישט, ער קען דאס נישט פארשטיין. ס'געווארן אזא וועלט, טאמער דו האסט געטוהן א זאך שלא בפירסום, האסטו גארנישט געטוהן. גארנישט אויפגעטוהן. נו שוין, דאס איז שוין די רעביס. ער רופט זיי קענגערוס אין די זו. ס'גוט, מ'האב מיר דערלעבט א גוטן דור ברוך השם. יעצט דאס ענין פון גיין נאך געלט האט זייער אסאך פראבלעמען. ס'האט איין מורא'דיגן פראבלעם, אז מ'גייט נאך געלט באקומט דער בחור צו די מיידל א פילינג וואס דאס הייסט בייאינג פאוער. ס'איז א מורא'דיגע פראבלעם. קינדער דארפן זיין זייער געצוימט. איך האב געקענט א איד, ער איז געווען א מולטי מולטי מיליאנער, און ער האט געהאט אזאלעכע וואוילע קינדער, איך האב אים אייביג געפרעגט וואס איז די רעמעדי, איך וויל אויכט האבן וואוילע קינדער, איך האב קיינמאל נישט געוואוסט פארוואס האט ער אזאלעכע וואוילע קינדער. ויהי היום, געשען א מעשה איין טאג, אז זיין טאכטער איז געווארן א כלה, נו, זי איז געווארן א כלה, און ער האט צוגעזאגט א הויז, א הויז נישט אין ווילימסבורג, א הויז אין פלעטבוש, א רייך הויז, בקיצור דעם נעקסטן טאג קומט זי,

איי נעווער ניו דאט מיי פאדער העז מאני, איי טאט דעט יו נאו ער האט נישט געט ער מיר יעדן אינדערפרי הערש, האב איך מיך דעמאלטס אויסגעלערנט מ'טאר נישט דערציילן פאר די קינדער וויפיל געלט מ'האט, מ'טאר עניוועי נישט פארציילן, אנישט זיצן זיי דיר אויפן גענאק, און פארן ווייב טאר מען זיכער נישט פארציילן ווייל זי האט דאך א מאמע נאכעט, זי לערנט איר אויס וויאזוי מ'זאל זיך אויפפירן, סאו למעשה דאס איז א מורא'דיגע זאך, א מוסר השכל. קינדער דארפן זיין געהאלטן זייער מיט צמצום, אוודאי עפעס מוז מען זיי געבן, אבער נישט פארקויפן זיי זיך דא די מחילה, ניין ניין ניין, מען קען זיי נישט דיפרייוון, באט יו העוו טו האלד דעם אקאונטעבל פאר עווריטינג, אלאווענסעס העוו טו בי אקאונטעד פאר, און דאס איז זייער א וויכטיגע זאך. יעצט לאמיר גיין צו שטאט. געלט. די קינד מוז האבן א, ווי מען זאגט, א סטאפ און א לימיט וויפיל ער מעג אויסגעבן און וויפיל נישט. יעצט אז ער גייט נאך געלט האט ער נישט קיין לימיט. דו האסט נישט קיין לימיט, ער האט נישט קיין לימיט. איך געדענק איך בין געווען א בחור אין די ישיבה, און געווען ארץ ישראל'דיגע ארעמע בחורים, און פלעגן מיר גיין נאך געלט אין תל אביב, צפון תל אביב האט געהייסן א רייכע געגנט, געגאנגען נאך געלט, עפעס איך ווייס פאר חנוכה פאר פורים. איז געווען א בחור האט מיר געזאגט אזוי, אז איך גיי נאך געלט, א טרינק מעג איך דאך קויפן, כ'בין דאך דארשטעריג. שוין, האט ער געקויפט א טרינק, אבער ער האט געקויפט א טרינק פון חנוכה ביז פורים זאל ער האבן גענוג, ער האט געקויפט גענוג טרינקעכצער, פארשטייסט? דארף זייער וואטשן אויף דעם, און נאכדעם איז א קינד האט א חבר, גייט צו דער אנדערע חבר צו אים, און זאגט אים, קום לאמיר קויפן עפעס א קענעביס בשותפות, צו עס אויסטרייען, ס'איז זייער גוט, דו ווייסט נישט, ס'מאכט דיך פילן אזוי ווי דו ביסט אין הימל. וואס גייט ער דעמאלטס טון? און דאס איז וואס די פראבלעם איז, לא די אז א קינד מוז האבן א גדר און נישט ספענדן געלט אין די גאס סתם אזוי, דארף ער דאך אויך האבן א גדר, היינט וויבאלד ס'איז דא קענעביס אין די סטריט, ס'איז דא די אלע מיני ביטערע פלאגן, נגעס, וואס זיי פלאגן כלל ישראל, איז. כ'האב געבעטן דעם עולם מ'זאל נישט לאזן גיין, און אז די ישיבה איז נישט מסכים זאל מען מיר געבן א רעקארדעד טעלעפאן קאל, די ישיבה גייט באצאלן פאר דעם. נאר וואס, יעדער האט מורא. האסט מורא? לאז דיין קינד אויף הפקר. די גאנצע חינוך פארוואס דו גייסט אין א חינוך, אין א אידישע חינוך, ווייל דו ווילסט האבן וואוילע קינדער. נו אז דו גייסט האבן צו צולאזטע קינדער עניוועי, סאו וואס דארפסטו א חינוך בכלל? דאס איז דאך די פראבלעם, א מענטש טוט נישט בוחר זיין, וויי עם איי דואינג דיס, וויי עם איי נאט דואינג דיס. יעדער מוז דאס אנהייבן צו פארשטיין יעצט. עס האט מיך אפגעקאלט א מנהל פון א ישיבה, איך האב אויך געהאלטן אז קינדער דארפן גיין נאך געלט, נישט דא קיין שום טעם פארוואס מען דארף זיי דיפרייוון, בקיצור זאגט ער מיר, זייט כ'האב געהערט אייער טענה וועגן קענעביס, זיי הערן, אלע ראשי ישיבות הערן מיך אויף, נישט נאר אויפן האטליין, זיי הערן מיך אויפן וואטסעפפ אויך. זאגט ער זייט כ'האב געהערט די טענה אז עס האט צו טוהן מיט קענעביס און קינדער ווייסן נישט וואס דאס איז און וואנס דעי געט אדיקטעד ביסטו פערטיג האב איך עס אנגענומען און כ'האב נישט געלאזט אז מ'זאל ביי אונז גיין נאך געלט זאג איך אים כ'האב א מורא'דיגע הנאה דאס צו הערן נאר כ'וויל דיך אויסלערנען א קלייניגקייט וואס דו ווייסט נישט די ערשטע פאר מאל געט מען דיר קענעביס אומזינסט איבן ביי מיר אליין איז געווען א מעשה כ'בין געגאנגען דא אין די גאס דא ווי לייזער בערלאנד וואוינט נאר איך אויף חומה השלישי קומט צו א נאר כ'ווייס א

שטיצער, כ'האב נישט געהאט וואס צו טוהן, האב איך צוזאמגענומען פון א וועבסייט, זייער א וויכטיגע וועבסייט, וועגן דראגס, און די עיקר איז אז מאראוואנא שאדט יא צום קאפ און צום זיכרון, נישט אזוי ווי די סאקמערע קאקמערע בהמות זאגן אז ס'שאדט נישט, זיי האבן זיך נאך גענומען קריגן ערב שבת, וואס כ'האב אריינגעשיקט, ניין דו ווייסט נישט און דו ווייסט נישט, איך האב דאך נישט קיין געדולד צו די אלע משוגעים, זיי מיינען איך בין דא ווייל איך האב נישט וואס צו טוהן, איך האב נאך. צו טוהן, איך בין א פארנומענער מענטש, און איך גיי נאר ארויף אויף די וועבסייטס ענק צו לערנען ווייל עטץ זענטס די יונגסטעס און קיינער האט ענק נישט געלערנט, און ביים רעבן צו זאגן אז מען טאר נישט אנרירן דעם פיפיק פון א פרעמדן איז דאך געווען ניבול פה, ממילא זענט עטץ נישט אויסגעצאכטע חברה, און איך פייף אן די אלע רעבעס מיט די מלמדים, איך האלט זיי זענען געווען פאלש, אויסער דעם וואס זענען געווען נאיוו.

מסתם נאך ערב שבת און שבת אויכעט, איך מיין איך ענטפער עס נישט אין שבת, אבער ס'איז אריינגעקומען שבת ס'איז בעיקר נאך געווען אין די וואך. אנגעקומען בערך הונדערט און צוואַנציק תגובות, מענטשן האבן מיר געזאגט שכוח, דאס האמיר נישט געוואוסט, מען האט אונז אנדערש פארקויפט, איך גראב, מען האט אונז פארקויפט אזעלכע ליגנט פונקט ווי דאס, און חזון איש האט געלייגט תפילין ווייל סאטמאר רב איז געווען אויף די וועלט. ס'הייסט די אלע באלאני וואס מ'האט אונז איינגערעדט האט מען אונז איינגערעדט אין די דראגס אויך. און זיי שרייבן איינער שרייבט ר'האט געפרעגט א דאקטער דאקטער האט געזאגט איך בין הונדערט פראצענט גערעכט איך נעם דאך דאס אראפ פון די אפ טו דעיט די לעצטע מינוט אלע ווי מ'זאגט וואטסאפס מיט אינטערנעטס משוגענע חברה ווילן אונז איינרעדן אז ס'איז גארנישט אמאל האט מען דיך איינגערעדט שטופן אין תחת יענעם איז אויך גארנישט און אמאל האט מען געזעהן ס'איז אזא דעמעדזש אז די קינד איז

פופציג צדיקים, פערציג צדיקים, גענעגאושיעט. די רחמנות געהאט אויף סדום. א מוסד איז די זעלבע קראנקייט. קומט איינער אריין מיט א לאנגען פיס, שניידט מען עס אים אפ. מען האקט יעדן אונטער. קומט איינער מיט א קורצן פיס, ציט מען עס אים אויס. דאס איז דער גאנצער מוסד, צוגעשטעלט אונטערצוברענגען כלל ישראל, צו דיפעימען און אונטערצוברענגען. און נאכדעם וויל מען וועט די יונגל זאל לערנען. יא, ער האט נישט קיין חשק התורה. עניוועי, סאו דאס איז וואס דא גייט פאר. מען פארקויפט ליגנט פארן עולם אז ס'שאדט נישט. ס'שאדט יא. איך האב שוין גערעדט צו צעניג אינגעלייט זענען דערויף, זיי ווילן אראפגיין דערפון, זיי טרעפן זיך שוין נישט דעם וועג ארויס. ער זאגט ס'נוצט אים פרייטאג צונאכטס אויכעט. א אינגערמאן האט מיר פארציילט אז ער איז אוועקגעפארן אוט אוו טאון געזאגט זיין ווייב ער האט ביזנעס ווייל ער קען נישט אויסהאלטן די פֿיר און צוואַנציק שעה וואס ער קען נישט נעמען די מאריוואנע. יעצט לאמיר זאגן ס'איז נישט אמת אבער לאמיר זאגן אז ס'שאדט גארנישט, די פעקט דעט יו אר נאט אין קאנטראל דאס איז די גרעסטע. שאדן, דאס איז נאך א גרעסערע שאדן ווי ווען דו וואלסט געווארן היי דערויף און דו וואלסט זיך נישט געקענט אראפנעמען דערפון, יו אר אנקאנטראלעבל. יעצט ס'דא מענטשן וואס פאר א ציגרעטל זענען זיי פונקט אזוי אנקאנטראלעבל, ס'דא וואס זיי לייגן אריין אין פלעשער לייגן זיי אריין סמאוק, ס'דא אסאך מענטשן וואס זיי טוען אסאך זאכן, באט וואנס יו אר נאט אין קאנטראל אפילו ס'שאדט נישט דאס אליינס דעט יו אר. קאנטראל, דאס איז די גרעסטע שאטן וואס איז דא, ביקאויז דו ביסט א יומען ביאינג, און א יומען ביאינג איז געמאכט ער זאל זיין אין קאנטראל, און איינמאל אז ער פארלירט דעם קאנטראל איז ער מער נישט קיין יומען ביאינג, איז ער א זאמבי, א בהמה, א גארנישט. סאו, לאזטס נישט די קינדערלעך גיין נאך געלט, דאס וואס נאך איבער געבליבן, די מלמדים וואס זאגן זאלסט חנוכה ברענגטס נאך אריין ברענגטס אריין, זאגט די מלמד כ'האב דיך אין דר'ערד, זאלסט מיך נישט שיקן נאך געלט ווייל איך וועל פארציילן נחום ראזנבערג און ער וועט קאלן די גאווערמענט. און איך ווייס נישט, איך גלייב נישט אז עטס ווילטס זיך נאך טשעפען מיט מיר, איך גלייב נישט, עטס זעהטס דאך איך פיל מיך בעסער ווי עטס, אנבעליוועבל. יעצט לאמיר גיין ווייטער. יעצט, כ'האב געוואלט מעורר זיין אפאר קלייניקייטן. קודם כל, אמעריקע איז דאך אלץ אזוי, מען שלאגט זיך ביי יענעם, ביי יענעם, ביי הער אויף די גארבידזש. אונז האמער אזויפיל אייגענע פראבלעמען, מ'האמער א פראבלעם אז מען לאזט מער נישט לערנען אין סקול שמע ישראל, ווייל די גאווערמענט זאגט אונז זעמער אנטי דת, די אמעריקאנער גאווערמענט. נאר עס וויל מען נישט פעיסן ריאליטי, הייבט מען אן צו זאגן אז אין ארץ ישראל איז דא גזירת השמד. ליסטען, טעיק קעיר אוו יור שמד פירסט ענד דען יאל טאלק אבאוט ארץ ישראל. דאס איז דאך געווען סאטמאר'ס פראבלעם אלע יארן. אונז האמיר אריינגעלייגט אונזער געלט אין ארץ ישראל, און זיי זענען געבליבן מיט די מיליאנען, און אונז זעמיר געבליבן אן א חינוך. ס'איז א דזשאוק וואס ס'גייט פאר. יעצט שטייט אזוי, חינוך הטהור באמעריקע, גזירת השמד, גזירת החינוך בניו יארק. די געזעץ לויטעט, אויב מען וועט נישט נאכקומען די פארלאנגונגען,

איז דורך קאנטראלירן די מוסדות. אלע רבנים ועסקנים זאגן אז מיר דארפן פירן אן אנטשלאסענעם קאמף אן קיין שום פשרות און גרייט זיין אויף מסירת נפש בכל נפשך ובכל מאודך. דער פאקט באווייזט אז ס'איז זייער שווער צו פירן א פשרה'לאזן קאמף. ווען מען איז אנגעוויזן אויף די רעגירונג'ס געלט און בלויז ווען מען איז זעלבסטשטענדיג קען מען געווינען בשלימות, ווי מען זעהט דאס אין ארץ ישראל, מאנטריאל און נאך מקומות. דער ציבור דארף זיך אונטערגארטלען ארויסצוהעלפן די מוסדות און זיי זאלן קענען שטיין אויף די אייגענע פיס. יעצט לאמיר גיין צו שטאט. קודם כל, וואס איז געווען פאר ס'איז געווען אמעריקע? נישט געווען קיין תורה אין אמעריקע. ס'איז נישט געווען קיין תורה איבער די גאנצע וועלט פאר די אמעריקאנע רעגירונג האט געגעבן געלט. די רבנים זענען געווארן אזאלעכע חזירים און מיט מנוולים אז מ'האט געגעבן געלט האבן זיי געקויפט ריעל עסטעיט און זענען געווארן גאנצעטע מאכערס און זיי האבן שוין ארויסגעווארפן די בחורים מיט די קינדער. ס'זענען היינט די גרעסטע מיליאנערן די אלע. ר' מאטעלע איז געשטארבן האט איבערגעלאזט בערך מסתם ווי מען שאצט הונדערט מיליאן דאלער פלאס. דער שטינקאטשער גייט באלד פייגערן, ער לאט איבער אין ריעל עסטעיט איבער גאנץ מאנהעטן. א איד זאגט מיר ווען מ'האט נאך נישט געוויסט וויאזוי מען קאטענט אויף מאנהעטן איז ער שוין געשטאנען מיט א מעזשערינג פאול דארט אויף טוירטי פארט סטריט ענד סעווענט עוועניו און געמאסטן לענד דארט. אה, סאו זאלן זיי נישט מאכן מיליאנען. ווי שטייט זיי מוזן מאכן מיליאנען? פון דעם זאג איך אז די ערנסטע בעלי בתים דארפן איבערנעמען די אלע מוסדות און מען דארף זעהן. וויאזוי מען קען פירן ווייטער מוסדות, פאר אמעריקע האט געגעבן געלט איז אויך געווען אידישקייט, נאר עטס האטס ענק צעלאזט און יעצט וועט זיין שווער, איך האב געזעהן שטייט פון בעל שם הקדוש וואס וועט זיין חבלי משיח, מען האט זיך זייער שטארק צו צעלאזן, און שפעטער וועט מען איינציען די אלע געלטער, און אז מען וועט איינציען די געלטער וועט זיין זייער שווער צו זיין א איד, ווייל מען איז דאך צוגעוואוינט מיט די גרויסע אויסגאבן, סאו רבותי אונז דארף מען זיך נעמען אין די הענט אריין אין אמעריקע, און ס'איז פונקט די זעלבע שמד ווי אין ארץ ישראל און ס'איז נאך אפילו ארגער אויכעט. ווייל אין ארץ ישראל ווי נישט וואס, די פרומע האבן א כח, דער בנימין נתניהו האט דרך ארץ פאר די פרומע, ער מוז אנקומען צו ליצמאן און צום גערער רעבן, ער ווייסט שוין זיינע צו וועם ער דארף אנקומען, אבער אין אמעריקע טוט מען גארנישט, עס איז זייער זייער נישט גוט, רבותי מען מוז זיך אין די הענט נעמען, ווען נישט וועט נישט זיין חלילה קיין תורה און קיין אידישקייט אין אמעריקע, דאס איז איין זאך, נאכדעם איז דא נאך א זאך, עס איז דא דער דינובער רבי דער טינופער וואס ער האט באהאלטן א רעיפ פון. דאסקאלאוויטש, ווייל ער האט זיך געשעמט אז אין זיין ישיבה איז עס געשעהן, ער האט נישט געוואוסט ער צו מיר אלעס מפרסם זיין, איז פרייטאג צונאכטס וישלח איז ער אריין געקומען פאר כגוונא, האט ער זיך אויפגעשטעלט און ער האט געזאגט יותר מכל צרכי בני אדם, מען גייט רעדן פון אלעם וואס איז מער פון אלע באדערפענישן, דאס איז געווען דער תוכן. דער רמב ם זאגט אין הלכות תפילה פרק ב' הלכה א', בימי רבן גמליאל, אין די צייט פון רבן גמליאל רבו אפיקורסים האבן זיך געמערט די אפיקורסים בישראל ביי די אידן, ומסיתין אותם לשוב מאחר השם, און זיי האבן זיי איינגערעדט אז זיי זאלן חלילה זיך אפקערן פונעם אייבערשטן, וכיוון שראה שזו גדולה מכל צרכי בני אדם. וויבאלד די חזל האבן געזען אז דאס איז גרעסער פון אלע באדערפעניש פון די מענטשן, עמד הוא ובית דינו איז אויפגעשטאנען רבן גמליאל און זיין בית דין והתקין ברכה אחת שתהיה בה שאלה מלפני ה' לאבד אפיקורסים אז ס'איז דארט אינזין מאבד זיין די אפיקורסים, דער אמת איז אזוי האלט דער רמב ם אנדערע האלטן אז ס'איז געווען שמואל הקטן ס'איז נישט קיין חילוק אין דעם ס'איז אן אריכות אבער איט דאזענט מעיק א דיפרענס יעצט.

און דאס האט שוין חרוב געמאכט אסאך משפחות, און אויב מען האט עס נישט אינגאנצן אויסגעהאלטן מיט א דעת תורה וועט מען רחמנא ליצלן אונטערגיין חרוב און אלע דורות אין די זעלבע צייט, דאס איז געווען בסיסם עבדיכם האט דער אייבערשטער געשיקט לוחמים וואס זאל מלחמה האלטן אנטקעגן.

אסאך רחמים, מען דארף האבן אסאך רחמים ווייל ער איז מוטל על ערש דווי, זאל ער פייגערן גיכער היינט ווי מארגן, כ'וואלט אים געקענט ווינטשן זאל זיך פלאגן צען יאר, ניין, אפפייגערן און פארטיג, אונז דארפן מתפלל זיין פאר אים, און יעצט זאגט יעדער איינער א קאפיטל תהילים לזכותו דער פרק תהילים ליום השבת, און מ'זאגט ט ו שיר המעלות ברוב עם. העתירו אל ה' אחיירי בני ישראל. חזקי! שמע ווארט פון ר' יוסף שלמה בן מאיר אשר לייב גאב"ד אבי בגירי הגאון הצדיק מלהיב לבבות ישראל הצלת דורותינו האט מיר איינער געשטעלט ווער איז ער? הו איז הי? פארשטייסט? אויף אים האבן די רבנים נישט ארויסגעלייגט א חרם, פארוואס? ווייל ער געט זיי סופארט. אבער אז זיי האבן געשטופט יעדן אין תחת דאס האט מען געמעגט. עניוועי, ר' שאול יצחק בן רבקה זאגט וויי מאשט וויי מריבית של וויין מיך וויין ממאיר פ פ ווען מ'איז נישט דא גיט מען זיי בתוך שאר חולי ישראל דארף אויך האבן א מענטל ער איז מענטל איז ער אויך קראנק ער דארף האבן א געהעריגע רפואה אויף די מענטל פארט אוו היז באדי א משוגענער קראנקער האט זיך אריינגעלאזט האט אים קיינער נישט געבעטן, יעדער איז אין אין די זעלבע פייט און מען טרייענג טו געט ריד אוו אלל דיס טעכנעלאגיע, שטעל דיר פאר ווען דער אייבערשטער געט אונז נישט די מתנה פון טעכנעלאגיע וואלט געווען צוויי זאכן, איין זאך וואלט געווען א געפערליכע זאך, שטעלטס ענק פאר מען וואלט נישט געקענט פארשטיין וויאזוי די דור איז אזוי אראפגעפאלן, אבער בין איך געגאנגען איך האב עס מגלה געווען מ'האבן געשטופט די קינדער אין תחת איז במילא דער איז נאו קוועסטשען ענימאר אלל קוועסטשענס אר ענסערד, און נאכדעם איז דא נאך א זאך ווען מ'האט נישט די טעכנעלאגיע וואלט מען נישט געקענט זען וואסערע רשעים די רבנים זענען. און זיי האבן אלע די טעכנעלאגיע, נאר אונז טאר מיר עס נישט האבן. פארשטייסט? דאס איז וואס דא גייט פאר. עניוועי, יעצט וועט מען גיין ווייטער. מען דערציילט א מעשה אז ס'איז געווען, כ'ווייס מען דערציילט עס אויף אסאך מענטשן, איך געדענק נישט פונקטליך אויף וועם, אז ער האט נישט געגעסן קיין קעז, און די קעז איז געקומען פארן בית דין של מעלה, אז וויבאלד דער צדיק הדור עסט עס נישט, קען ער נישט האבן קיין תיקון. אזוי דערציילט מען א מעשה. די טעכנעלאגיע וועט זיין אינמיטן א דין תורה מיטן את זכר לא תשכב משכבי אשה ווער עס האט פארפירט כלל ישראל. די רבנים האלטן קלאר אז זיי האבן נישט געטאטשט קיינעם, זיי האלטן אז זיי האבן נישט, איטס נאט דעיר פאולט, נאר וועמענס איז עס? די טעכנעלאגיע. און דער פסוק פון את זכר לא תשכב משכבי אשה האלט קלאר אז מען האט געטאטשט נעבעך אלע קינדערלעך אין חדר, כמעט, און אין מקווה, יעדע. סאו, גייט יעצט זיין א גרויסע דין תורה מ'וועט רופן, כ'מיין ס'געווען רבי איציקל דרוביטשער, די קעז האט אים גערופן צו דין תורה, סאו די צוויי פסוקים גייען זיך ארומהארגענען אויף יענע וועלט, ווער ס'האט אפגעפירט באמת כלל ישראל. יעצט איז נתעורר געווארן דא א מורא'דיגע פרשה, אז די חי לייף ליין, די דרעק, די חי לייף ליין האט שוין דא געזינדיגט מיט מיידלעך, זי איז געווען דא א מנהלת, צו זי איז געווען א הויפט טיטשער, און מ'האט עס פארשוויגן, מ'האט איר ארויסגעשיקט אויף חוץ לארץ, זי איז דאך אן אייניקל. פון ר' מרדכי'לע נאדווערנער שור האט מען זיך געמאכט זיכער אז מען האט זי ארויסגעשיקט דא אין די משפחה, איך ווייס נישט פונקטליך ווער און וויאזוי, איך קען מיך נישט אויס, ס'איז געווען דא א ראש ישיבה האט אויך געהייסן לייפער וואס איך האב אפגעשפארט, ער פלעגט לערנען ראשית חכמה מיט די בחורים, פרק י"ז שערי קדושה וואס דאס הייסט הוצאת זרע לבטלה, און ער האט זיך אריינגעלייגט די הענט, אין די הויזן און ער האט זיי געוויזן און ער האט עס געשלעפט ביז ס'איז געקומען צו זרע און איך בין אריין דעמאלטס צו בית דין איך האב געזאגט איף יו דאונט לאק אים אפ עט שטינקען אין די גאנצע שטאט דעמאלטס איז געווען נאך מיט אסאך יארן צוריק איך בין נאכנישט געווען אזוי עוסק אין די זאך איך האב נישט געזען מ'דארף גיין צו די פאליס וכדומה קודם האב איך געוואלט ער זאל קיין ישיבה נישט האבן איך בין אויך נישט געבוירן מיסטער נאו איט האו אין וואן דעי און זיי האבן אים גראד צוגעשפארט ס'איז געקומען צוויי שלוחים פון בית דין. זיי האבן געזאגט איף יו דאונט קלאוז דאון גייט מען צו די פאליס און מ'איז פטור געווארן. ווער דער לייפער איז ווייס איך נישט פונקטליך, איך ווייס נאך ביז צום היינטיגן טאג נישט ווער ער איז, קען זיין דאס איז גאר דער מאן פון דעם מלכה לייפליין, איך ווייס נישט. אבער אזא מין נבלות צו טון? פרעגט אן דא מיידלעך צו דאס איז טאקע די חי לייפליין, די דרעק, די נבילה וואס האט מכשיל געווען קינדער דא. זאג איך זיי יא, דאס איז די מנוול'סטע, די וואס האט מכשיל געווען קינדער, פרעגן זיי צוריק נו וויאזוי איז דאס אז מען האט איר געגעבן א דזשאב אין אוסטראליע, זאג איך אים איך וויל דיר מסביר זיין א זאך, ווען דו וואקסט אויף די גאס און ס'דרייען זיך מעריטשעס, קליינע מעריטשקעס אויף די גאס און מען צוטרעט זיי, שטעלסטו דיך אמאל אפ קוקן אז דו האסט צוטרעטן מעריטשקעס, דו יו העוו עני פילינג טאורדס דעם? ס'דרייען זיך דיר אונטער די פיס האסטו צוטרעטן. אנפארטשענעטלי היינט א רב, א רעבע, א מלמד, א עוסק בצרכי ציבור, יעדער וואס ס'טוט פארן ציבור, זענען דר'ערד-ליגערס, די קוקן דיך אן אזוי ווי ס'שטייט דארטן דער גאנצער חטא וואס האט געברענגט צו דעם חורבן בית המקדש שטייט דארט. ונהי בעינינו כחגבים. פארשטייסט? אונז טוט אונז קוקט מיר אויכעט אזוי אן, מען קוקט אן א יונגעל, א מיידעל, א מאמע איז דורך געגאנגען קוים כל צרה, זי האט חתונה געהאט, זי האט געמוזט נעמען א מאן, און זי האט זיך געמוזט לאזן שטופן פון אים, און און נעקסטן אינדערפרי, אזוי ווי דוד המלך זאגט, זה הופך פניו לכאן וזה הופך פניו לכאן, יעדער האט זיך ענדזשויט, ס'געווען א מחיה, נאכדעם פאפט ארויס א קינד, און דאס קינד דארף מען נעמען קער פון, און ווער נעמט קער? די אומשולדיגע מאמע.

אין די האוז שי איז לאונלי, נישט די מאמע דאס קינד, אדער הי איז לאונלי, און מען טראגט אים אריין אין חדר, און ביפאר יו נאו איט איז אברהם בער פרידמאן'ס זון האט אין קלויזענבורג אויסגעטאטשט די קליינע קינדער, מען האט אים ארויסגעווארפן, איך האב געפייט, ס'געווען ערב פסח, איך האב געזאגט איף יו דאונט טראו אים אוט שפאר איך צו קלויזענבורג, און נאך האט מען אים געגעבן א דזשאב אין סאטמאר אז ער זאל זיין באס טרענספארטעישן, קודם האט ער געוואלט דרייוון א באס האב איך אים געזאגט איך רוף גראד די עף בי איי, דו האסט אונטערגעשריבן אז דו האסט קיינמאל נישט מאלעסטעט א קינד, און אזוי דא הונדערטער הונדערטער. ס'האט מיר געזאגט א איד, איך וויל נישט זאגן זיין נאמען ווייל ער האט א דזשאב אין סאטמאר, זאגט ער אברהם בער'ס זון אברהם בער שווארץ איז נישט דער איינציגער וואס ער טוט עס, נאר אונז האבן מיר עטליכע ביי אונז וואס זיי טוען עס אויכעט, איך וויל נאר נישט זאגן וואו ער איז מלמד און נישט פליטער, פארשטייסט? ס'איז א שאנדע וואס ס'גייט פאר, יו'ר טעיקינג ען אינעסענט טשיילד דעט בילאנגס טו פערענטס דזשאסט ביקאוז דעי גיוו יו א טשענס דעט יו שוד בי הים מחנך, יו מעס הים אפ.

און מען איז צוגעגאנגען צום מנהל מען האט אים געזאגט הער אויס האסט א פראבלעם דא מען דארף טוהן עפעס מיט דעם מלמד האט ער געזאגט אזוי קודם כל דאס קינד איז נישט באגלייבט ער איז א קטן קעגן אזא גדול איז ער נישט באגלייבט און נאכדעם האט ער געזאגט אזוי ווער נעמט אן אחריות ארויס צו ווארפן דעם מלמד און נאכדעם העט ער נישט קענען טוהן שידוכים מיט די קינדער האט אים גאט געהאלפן אז ער האט געהאט צוויי קינדער ער האט געהאט א זוהן מיט א טאכטער די טאכטער ווען זי איז זיבעצן האט זי באקומען קענסער און זי האט געפייגערט מען האט שוין נישט געדארפט קיין שידוך פאר איר. און דער זון איז געווארן אכצן האט ער געכאפט א קאר עקסידענט און ער האט אויך געפייגערט. העט מען פרעגן רבונו של עולם ווי דאס רשעות, א איד פלאגט זיך אויף די וועלט און ער ברענגט אראפ א זון מיט א טאכטער, גייסטו אים צונעמען נאך פאר דאס זעהן נחת פון אים? ווארט כאטש ער זאל האבן כאטש א קינד צוויי. די תירוץ איז ווייל דו ביסט די רשע נישט דער אייבישטער. נאר דער אייבישטער, הי ווארקס היז וועי, ער גייט דיר נישט אלעס פארציילן נאר דאס האט מיר דערציילט, דעם מוצאי שבת א יונגערמאן וואס זיין זון האט מען פוגע געווען אין קאמעניץ אין תלמוד תורה דא אין ארץ ישראל. איך וויל אייך זאגן נאך א זאך רבותי דא איז פופציג מאל ערגער דער מצב ווי ביי אונז אין אמעריקע. מען איז געגאנגען און מען האט געלאזט א מלמד זאל פעצלען מיט די קינדער ווייל טאמער נישט ווער נעמט אחריות אז ער דארף דאך שידוכים טון מיט די קינדער האט דער אייבערשטער געזאגט איך וועל דיר ווייזן וואס ס'הייסט שידוכים מיט קינדער. דאס מיידל איז געשטארבן ביי די זיבעצן און דאס יונגל איז געשטארבן ביי די אכצן. יעצט פרעגט זיך דאך לכאורה א קשיא, שטייט דאך לא יומתו אבות על בנים. ובנים לא יומתו על אבות. ס'דאך קעגן א פסוק אין חומש. כ'קען נישט זאגן אז דאס איז געווען די סיבה, ווייל זיי זענען שוין געווען העכער די בר מצוה. אבער זעהט זיך אויס אז ווען ס'איז דא א זנות, זאגט דער אייבערשטער אנדרלמוסיא באה לעולם והורגת טובים ורעים. אלעס גייט אין דר'ערד! אלעס! ס'איז אנבעליוועבל! און זעהט אויס לויט דעם אז דאס וואס ס'שטייט לא יומתו אבות על בנים, ובנים לא יומתו על אבות, איז ווען די נארמאלע זינד, נישט ווען ס'דא זנות, אז יענער איז מטמא כלל ישראל, דער אייבערשטער איז דאך א מורא'דיגער רחום וחנון, אבער ווען ס'קומט צו זנות, ווערט דער אייבערשטער צוהיצט, אז ער קען נעמען אנדרלמוסיא באה לעולם והורגת טובים ורעים, און אונז טרויען מיר זיך צו טשעפען מיט די קינדערלעך?

וואז דעט פעיר טו דו? פאר א הונדרעט דאלערס יו קאוד האוו סעיווט עווריטינג, ענד געס וואט? וואלסט נישט געזעסן אין דזשעיל, וואלסט דאך נאך היינט געקענט ענדזשויען, וואלסט געקענט ארום גיין, ס'פעלט נישט אין אמעריקע ווי ס'איז ליגעל די זאכן, ס'איז דא געגנטן וואס דו קענסט עס האבן, און ווען נישט וואלסטו געפארן אויף קענעדע, אין קענעדע הער איך עס איז שוין יארן ליגעל, איך נעם נישט קיין אחריות קיינער זאל נישט לויפן דארט און נאכדעם זאגן איך האב געזאגט ס'איז ליגעל.

און דאס וויל איך ענק זאגן, דער אייבערשטער העט ענק נישט מוחל זיין, ער העט ענק אראפ נעמען פון די מעפ, און נאכדעם וועט מען שרייען אייבערשטער אייבערשטער ווי ביסטע? פארוואס טוסטע אזאלעכע רציחות? ווייסט פארוואס? ווייל דער אייבערשטער האט ענק געבעטן טאטש נישט מיינע קינדער אל תגעי במשיחי, האט עטץ אים אויך געזאגט איך האב דיך אין בוידעם, זאגט ער יעצט האב איך דיך ענק אויכעט אין בוידעם, פונקט אזוי האב איך ענק אין בוידעם.

דו האסט זי נישט געמאכט קראנק, און זי האט דיך נישט געמאכט קראנק, זי האט א זיגל פון דאקטער אז זי מעג ווי זיבן טאג וואוינען, ענד דזשאסט געט איט אווער וויט. יעצט נישט איך זאג מען זאל עס טוהן, די גמרא זאגט, ילבש שחורים וילך למקום שאין מכירים, דאס מיינט, טשעפע נישט קיין אידישע טאכטער, און טשעפע נישט קיין אידישע קינדערלעך. אנבעליוועבל. יא, זי איז געווען א שמוציאן דא, און די רבנים האבן איר געבעקט, און די רבנים וואס האבן איר געבעקט די גייען באצאלן א פרייז, ווייל דער אייבערשטער ווייסט פונקטליך. און דער אלטער אפגעטייגערטער טמא'ניק דער בעק זאל נעמען פון אלע אידישע קרענק אן עק, אן אומגעלונגענע בהמה, ער האט נישט געטראפן קיין פרנסה, ער איז געווען אין מאנטעווידעא און נישט מאנטעווידעא, איבעראל, קוים זיך אויפגעשטעלט א שטיקל, ווי מען זאגט, א א א רעבעריי, א מנין, און געגאנגען דער שייגעץ, און ער האט געלאזט מלכי לייפער אז זאל אוועקלויפן, אז מען טאר נישט א איד אין דזשעיל, און וואס איז מיט די מיידלעך וואס זי האט אפגעטרענט? די קענען נישט קיין שידוך טון, די לויפן ארום אין די וועלט און זיי שרייען קוק וואס מ'האט מיט אונז געטון, בסך הכל זעמיר געגאנגען לערנען שמע ישראל אין חדר אין א מיידל סקול, שעים אן יו בעק זאלסט פוילן דו מיט דיינע קינדער מיט דיינע אייניקלעך עד סוף כל הדורות, מ'זאל זעהן אז דו שייגעץ האסט געטון וואס מ'טאר נישט, ער געגאנגען ער גענומען, ס'איז דא איינער וואס האט נעבעך געוואלט העלפן אין די מצות, כ'וויל נישט זאגן זיין נאמען ער נעבעך א וויקטעם, איך בין דארט געווען כ'האב אלעס געהערט דעמאלטס. האט ער געזאגט צי דיר אראפ די הויזן אין האט אים אראפגעצויגן די אינטערהויזן אין האט אים אנגעפילט די האר האט הי פעלט ביקאוז סקען זיין פורים טיט מען דאך אן אזא פאלטשע בארד האט ער געמיינט אז די שתי שערות איז דאך אזוי די בארד איז איין שערות אין ביי פיפיג ווי סוואקסט די האר איז די צווייטע שערות דעמאלטס דערקענט מען אז מאיז א גדול אדער א בוגרת ער גאנגען האט אים אנגעפילט אן הי פעלט איט איז טאקע עכטע האר צי קען זיין מען האט עס ציגעקלעבט דארט וויי די העל וואד עניבאדי ציגעקלעבן זיך דארטן האר דו שייגעץ טמא זאלסט. פוילן הוא ובניו כל הדורות, ס'זאל נישט בלייבן קיין זכר פון דעם גאנצן בעק, ס'זאל נעמען פון אלע אידישע קרענק אן עק. אזא חיה צו זיין? געוואלט זען צו ר'האט שתי שערות, איך פארשטיי נישט, ער איז דארט געבוירן, דער רב איז שוין דארט געווען מער ווי דרייצן יאר רב, ער געדענקט ווען ער איז געבוירן, ער האט געלערנט ביי אים אין תלמוד תורה, ער האט א בוירט סערטיפיקעט, און אפילו ווען נישט, און ווי שטייט אז ס'מוז זיין ממש א גדול, עס שטייט ס'זאל זיין א גדול, אבער אז מ'קען נישט נעמען אויף די חזקה? ס'איז דאך בסך הכל אז ער זאל עס מאכן לשמה.

און מען דארף עס איבערגעבן פאר דוד'ס שוואגער דעם שייגעץ, ער לויפט מיר נאך אמאל איך וויל וויסן ווי ער האט געבויעט אלץ מקווה'ס, פרעג איך אים געב דיר א ליסטע וואס דארפסטו דאס וויסן, זאגט ער ווייל דוד זאגט אז דיינע מקווה'ס זענען נישט כשר, בית דין האט געשריבן, זענען נישט כשר, זאג איך וועלכע בית דין, דו מיינסט די פיליפס די מנובלים וואס האבן געשטופט אין די מחילה, נו זאג איך אים ווייסט וואס איך געב דיר א ליסטע פון אלע, נאר איך וויל אז דו זאלסט מיר געבן א ליסטע יעדע נאכט ווען דו האסט ארויסגענומען קינדער אין וואלד, דיין אוקאר ער הייסט וואלנער.

א שאנדע אויף אזא פרוי, אפילו אין א תפיסה טאר מען זי נישט אריינלאזן, מען דארף זי לאזן פאשען ווי א הונט אין די גאס. גענומען מיידלעך דרייסיג מיידלעך און אזוי האט זי מטמא געווען? טפוי א גרויל, ס'איז פאר א לייפער פאסט עס, ווייסט דאך די אלע לייפערס זענען דאך אביסל גערירט, אלע, פאר א לייפער פאסט עס, קען זיין ס'איז ס'איז ס'איז אקעי, איי מין דער'ס נאטינג ראנג וויט איט, פאר א לייפער, נאר מען דארף זיך אויסלערנען רבותי שטייטס ווייט פון די לייפערס. יעצט לאז מיר גיין ווייטער. כ'האב געוואלט זאגן מ'האט ברוך השם א זכיה, מ'קען זיין אין ארץ ישראל חנוכה. איך האב דא געלערנט אלס בחור, מעשה פון איבער פופציג יאר צוריק, כ'האב נישט געלערנט, כ'וועל זאגן דעם אמת, ווען כ'וואלט געלערנט וואלט איך געווען היינט א גרויסער רב ערגעץ, כ'האב ליידער נישט געלערנט, אבער כ'האב מיך דא געדרייט. למעשה די שמחה וואס א מענטש האט חנוכה אין ארץ ישראל, יעדער גייט ארויס אין די גאס און מען האט אזא ספעשל קאסטן, אן אייזערנעם, מיט גלאז, און מען צינדט אינדרויסן, אלע משפחות, מענטשן וואס וואוינען אין דעם הויז, און מען טאנצט און מען זינגט זמירות אינאיינעם, ס'עפעס אזא מין התרוממות הנפש, ווייל מען גייט ארויס ארויס, ביז אין די גאס גייט מען ארויס, ס'איז א מורא'דיגע זאך, עניוועי, למעשה, כ'פלעג אלץ זאגן פאר מיינע קינדער. און אין שטוב ביי מיר, די איינציגע זאך וואס ס'בענקט מיך אין ארץ ישראל איז חנוכה. חנוכה איז געווען ממש די די די די די דאס גרעסטע דביקות יום טוב וואס איז דא. און ברוך השם כ'האב געהאט שוין גאנץ אסאך זכיות, גאנץ אסאך יארן וואס כ'האב דא געקענט צינדן חנוכה לעכט. פאריאר נישט, ווייל פאריאר האב איך געדארפט צינדן אין פאנאמא. אבער דא איז געווען ממש א מחיה, אנבעליוועבל. כ'וויל ענק זאגן א שטיקל רמב"ן, ס'דא אין חומש פרשת עקב. איז דא א פסוק והיה אם שמוע ס'איז א גאנצע אריכות און נאכדעם שטייט דער אייבישטער זאגט ואבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר ה' נותן לכם זאגט אבער דער אייבישטער אן אין קפיטל י"א פסוק י"ח ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם וואס הייסט דאס איז רש"י זאגט אף לאחר שתגלו נאכדעם וואס עטס וועט גיין אין גלות דער אייבישטער זאגט איך וועל דאך ענק פארטרייבן איז נאכדעם וואס עטס גיין אין גלות היו מצוינים במצוות זאלט עטס זיין אויסגעצייכנט מיט די מצוות, הניחו תפילין, זאלטס לייגן תפילין, ועשו מזוזות, און זאלטס מאכן מזוזות, כדי שלא יהיו לכם חדשים כשתחזרו, מיט אנדערע ווערטער, די זיבעציג יאר וואס עטס זיין אין בבל, צו טאמער ס'עט זיין נאכאמאל מ'עט ענק ארויסווארפן, זאלט עטס ווייטער טון די אלע זאכן, אז ווען עטס וועט צוריק קומען, זאלט עטס, ווי מ'זאגט, זיין באהאוונט מיט די אלע מצוות, יעצט אלע פרעגן א קשיא, תפילין און מזוזות דאס איז דאך א חובת הדור, דאס איז דאך א חובת גברא, דאס האט נישט צו טון מיט ארץ ישראל, איז דא איינער פון די וואס זענען מעתיק רש"י שרייבן אז דארט איז געשטאנען תו"מ, דאס מאכט תרומת און מעשר, און דער דרוקער האט עס ארויסגעשטעלט אלס תפילין און מזוזות, אבער ס'איז נישט אזוי, ס'איז דא אין איך האב שוין געזען און דארט שטייט קלאר ארויס אין אלטע דרוקן, ס'איז. תפילין און מזוזות. עס שטעלט זיך דאך א שאלה, תפילין און מזוזות איז דאך נישט אזא מין זאך וואס דאס האט צו טון מיט ארץ ישראל, אפילו אן ארץ ישראל דארף מען דאך דאס אויך טון. יעצט זאגט רש י ווייטער וכן הוא אומר הציבי לכם ציונים, עס איז א פסוק אין ירמי' קאפיטל ל א פסוק כ, הציבי לכם ציונים איר זאלט ענק שטעלן אזאלכע מארקס אז מען זאל וויסן, ווי מען זאל צוריק גיין, איז קומט אויס אזוי, דער אייבערשטער שיקט אונז טאקע מילא זאמער זיצן איבעראל ווייל אונז זעמיר געווען שלעכט, אבער ער וויל אז אונז זאמער זיך האלטן מיט די אלע זאכן אז אונז זאמער ווייטער טוהן תורה און מצוות, מילא אז אונז עמער ווייטער טוהן תורה און מצוות, ווען אונז עמער צוריק קומען עמער זיין באהאווענט מיט די אלע זאכן. שוין יעצט, ס'דא א רמבן יעצט אין. חומש ויקרא, קאפיטל י ח, פסוק כ ד, איז דא א פסוק אל תטמאו בכל אלה, זאלט ענק נישט מטמא זיין מיט די אלע עריות, בכל אלה נטמאו הגוים אשר אני משלח מפניכם, מיט דעם זענען די גוים טמא געווארן, די גוים וואס איך שיק אוועק פון ענק. איז דא דא א הייליגע רמבן, וואס די רמבן זאגט מורא'דיגע זאכן, און כ'וויל אביסל רעדן דערפון, ס'איז כדאי צו רעדן, עס איז דא נאך א פסוק.

בעבור הארץ שתטמא בהם, אז מען זאל נישט מטמא זיין דאס לאנד, ותקיא הנפשות העושות, זאגט דער רמבן, והנה העריות איז אויכעט חובת הגוף, ואינו תלויין בארץ, מען טאר אין חוץ לארץ אויך נישט מאכן קיין עריות, אלא סוד הדבר בכתוב, כ'על ענק זאגן דעם סוד, זאגט דער רמבן, שאמר, ס'שטייט אין דברים, קפיטל לב, פסוק ח' און ט', בהנחל עליון גויים. דער אייבערשטער האט געמאכט ירשענען די פעלקער, בהפרידו בני אדם יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, ער האט געשטעלט זיבעציג פעלקער קעגן די זיבעציג פון יעקב אבינו'ס קינדער. כי חלק ה' עמו, והענין כי ה' הנכבד ברא הכל, דער אייבערשטער האט אלעס באשאפן, ושם און ער האט געטוהן כח התחתונים בעליונים. ער האט געגעבן דעם כח פאר די אויבערשטע זיי זאלן קאנטראלירן די תחתונים די אונטערשטע. ונתן על כל עם ועם בארצותם לגוייהם כוכב ומזל ידוע, ער האט געגעבן פאר יעדן איינעם פון די פעלקער א שטערן און א געוויסן מזל. כאשר נודע באצטגנינות, די שטערן זעערס ווייסן דאס. וזה שנאמר און דאס וואס עס שטייט אשר חלק ה' אלקיך אותם לכל העמים. דער אייבערשטער האט עס איינגעטיילט פאר אלע פעלקער. כי חלק לכולם מזלות בשמים. וגבוהים עליהם, און העכער זיי האט ער געשטעלט מלאכי עליון, נתנם להיות שרים עליהם, זיי זאלן גאר זיין הערן אויף די כוכבים און די מזלות, כענין שנאמר, אזוי ווי ס'שטייט אין דניאל קאפיטל י' פסוק יג, ושר מלכות פרס עומד לנגדי, דניאל האט געזען דעם שר פון מלכות פרס שטייט פאר אים, ווייל זיי האבן א שר. זיי האבן א מזל כוכבים מזלות, און אויף יעדן איינעם האט דער אייבערשטער געשטעלט א שר. און כתוב, ס'שטייט דארט אויכעט והנה שר יון בא, ונקראו מלכים. די שרים ווערן אנגערופן קעניגן. כדכתיב ואני נשארתי שם אצל מלכי פרס. שוין. והנה, השם הנכבד הוא אלקי, הוא אלקים. דער אייבערשטער דער געערטער איז דער גאט פון אלע געצער, ואדוני, און ער איז דער הער האדונים פון אלע הערן לכל העולם פאר די גאנצע וועלט. עס קומט א פונקט, אבל ארץ ישראל, אמצעות הישוב היא, דאס איז די מידל פונעם ישוב, נחלת השם מיוחדת לשמו, דאס איז אן ארבטייל פון אייבערשטן, וואס דער אייבערשטער האט עס מייחד געווען פאר זיין הייליגן נאמען, לא נתן עליה ער האט נישט געגעבן אויף איר מן המלאכים, ער האט נישט געגעבן א קצין, ער האט נישט געגעבן א שוטר, ער האט נישט געגעבן א מושל, גארנישט! ווער איז באלעבאס אויף ארץ ישראל? נאר דער אייבערשטער אליינס! אזוי שטייט אין פסוק בהנחילו אותו לעם המייחד שמו זרע אוהביו, ער האט עס געגעבן פאר אברהם יצחק יעקב און פאר כלל ישראל אן קיין שום שרים. זהו שאמר, און דאס וואס ס'שטייט אין פסוק אין שמות י ט קפיטל ה והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ, די גאנצע וועלט איז דעם אייבערשטנס, אבער כי לי כל הארץ מיינט אז ארץ ישראל איז אונטער מיין דזשוריסטריקשן אונטער מיין אויפפאסונג וכתיב און ס'שטייט אויכעט אין ירמי' קפיטל י ד פסוק ד והייתם לי לעם ואנכי אהיה לכם לאלהים עטס וועטס מיר זיין פאר א פאלק איך וועל ענק זיין פאר א גאט לא שתהיו אתם אל אלהים אחרים כלל, דא האט נישט קיין אן אלהים אחרים, עס גייט גראד, אלעס דער אייבערשטער איז באלעבאס, ס'האט נישט קיין שרים, ס'האט נישט קיין מלאכים, גארנישט העכער דעם, והנה קידש העם היושב בארצו בקדושת עריות, דער אייבערשטער האט געהייליגט די פאלק אין קדושת עריות, די וואס זיי וואוינען אין ארץ ישראל, וברובי המצוות להיותם לשמו, און דערפאר האט זיי דער אייבערשטער געגעבן מער מצוות, ווייל דאס איז אלץ געמאכט פארן אייבערשטנ'ס נאמענ'ס וועגן.

לרשת אותה אני השם אלקיכם, עטס זענטס די וואס עטס ירש'נטס עס, אשר הבדלתי אתכם מכל העמים ווייל איך האב ענק אפגעשיידט פון די פעלקער, איך האב ענק געגעבן מער תורה און מצוות, און איך האב ענק אויך געגעבן אז זאלט זיין אפגעהיטן פון עריות. יאמר דאס מיינט צו זאגן כי הבדיל אותנו מכל העמים אשר נתן עליהם שרים ואלהים אחרים, אלע אנדערע האבן שרים און אלהים אחרים, בתתו לנו את הארץ שיהיה הוא יתברך לנו לאלקים. דער אייבערשטער איז דא ביי אונז פאר א גאט, ונהיה מיוחדים לשמו, אונז זעמיר געאיינציגט פארן אייבערשטנ'ס נאמען, והנה הארץ שהיא נחלת השם הנכבד, דער לאנד וואס דאס איז די נחלה פונעם שם הנכבד, תקיא כל מטמא אותה ולא תסבול עובדי עבודה זרה מגלים עריות, עס וועט נישט האלטן עובדי עבודה זרה מגלים עריות. זאגט דער רמבן ווייטער, והנה בחוץ לארץ אף על פי שהכל לשם הנכבד, כאטשיג אין חוץ לארץ איז דאך אויך אלעס דער אייבישטער, עס איז אבער נישט די זעלבע, ווייל אין טהרה בו שלימה, עס איז נישט די זעלבע טהרה, בעבור המשרתים המושלים עליה, ווייל דארט איז דא יעדער איינער, יעדעס לאנד האט זיין מושל. והעמים, און די פעלקער תועים אחרי שריהם לעבוד גם אותם. זענען זיך טועה נאך זייערע הערן. כך יאמר הכתוב שטייט אין ישעי' אלקי כל הארץ יקרא. ווערט אנגערופן דער גאט פון די גאנצע וועלט. כי הוא אלקי האלקים המושל על הכל ער איז דער גאט פון אלע גאטן וואס ער טוט. געוועלטיגן אויף אלעם והוא יפקד בסוף על צבא המרום במרום להסיר ממשלת עליונים, די סוף וועט דער אייבישטער מאכן, ס'וועט זיין והיה ה' למלך, און מ'וועט אוועקנעמען די אלע ממשלת עליונים ולהרוס מערכת המשרתים, ס'וועט נישט זיין מער קיין מלאכת המשרתים, ואחר כך יפקד על מלכי האדמה באדמה, דער אייבישטער אליינס וועט אויף אלע מלכי האדמה זיין דער באלעבאס, והוא ענין, דאס איז וואס ס'שטייט אין דניאל בגזירת עירין פתגמא ומאמר קדישין שאלתא, דאס מיינט צו זאגן אז דאס וואס דער אייבישטער האט יעצט גוזר געווען אז ס'זאל זיין אזאלעכע מלאכים און שרפים און ס'זאל זיין כוכבים און מזלות וואס זאלן זיין פירער, דאס וועט דעמאלטס מער נישט זיין, ס'וועט זיין אלעס דער אייבישטער אליינס, וזה שאמר לו דניאל און דאס איז וואס דניאל זאגט. וגזירת עלאה היא כי הכל מאיתו יתברך, אפילו דאס אז ס'איז יעצט דא מלאכים מיט מזלות איז אויך דער אייבערשטער האט עס אזוי געטון ווייל ער האט אזוי געוואלט, והנה ה' הנכבד יתברך אלוקי האלוקים בכל העולם ואלוקי ארץ ישראל שהיא נחלת ה', דער אייבערשטער דער געערטער וואס ער איז דער גאט פון אלע. וועלטן, און אויכעט ער איז דער גאט פון ארץ ישראל וואס דאס איז די נחלת השם, ער איז וזה טעם וזנה אחרי אלהי נכר הארץ, דער אייבערשטער איז ברוגז פארוואס מען גייט אחרי אלהי נכר, כי האלהות נכרים בארץ השם ובנחלתו, מען האט אריינגעברענגט אין ארץ ישראל דעם אלהי נכר, דאס וואס איז געמאכט אז ס'זאל זיין נאר פאר חוץ לארץ.

מגלה אתכם מן הארץ, איך וועל טרייבען ענק ארויס פון ארץ ישראל לחוץ לארץ, היו מצוינים במצוות, זאלט איר זיין אויסגעצייכנט אין מצוות, כשתחזרו לא יהיו עליכם חדשות, ווען איר זאלט צוריק קומען זאל עס נישט זיין ניי. משל, ס'א משל לאדון שכעס על אשתו ושלח לבית אביה, א מענטש האט זיך אויפגערעגט אויף די פרוי האט ער זי צוריק געשיקט אהיים צו איר טאטען אין שטוב, אמר לה, האט ער איר אנגעזאגט, הוי מתקשטת תכשיטים, זאלסט דיך אנטוהן שיינע תכשיטים, כשתחזרי, ווען איך וועל דיך צוריק נעמען, דו'סט צוריק קומען לא יהיו עליך חדשים, ס'זאל נישט זיין ביי דיר ניי. וכן אמר ירמי', דאס איז וואס רשי ברענגט אויך, הציבי לך ציונים, אלו מצוות שישראל מצוינים בהן.

עיקר כל המצוות זאגט דער הייליגער רמבן, דאס וואס דער אייבערשטער האט געהייסן חוץ לארץ אז מען זאל האלטן די תורה ומצוות איז וועגן דעם אז ווען עטס'עט צוריק קומען זאלט עטס וויסן וואס צו טון אין ארץ ישראל, זאגט דער רמבן כי עיקר כל המצוות ליושבים בארץ השם, די עיקר פון אלע מצוות איז דווקא אין ארץ ישראל, לפיכך אמרו בספרי וירשתם אותה וישבתם בה ושמרתם לעשות, ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבתורה. צו וואוינען אין ארץ ישראל איז אזוי ווי ס'איז אנגעוואויגן אזוי ווי אלע מצוות, עיין בתוספתא דעבודה זרה, אין פרק ה הלכה ב'. וזה מחשבת הרשעים, דאס איז געווען די מחשבה פון די רשעים אין סנהדרין דף קה עמוד א', ברענגט די גמרא שהיו אומרים ליחזקאל, זיי האבן געזאגט פאר יחזקאל, נאכדעם וואס מ'האט ארויסגעווארפן פון ארץ ישראל רבינו יחזקאל, אונז האבן דאך עפעס פרעגט עבד שמכר לו רבו, א א קנעכט וואס דער הער זיינער האט אים פארקויפט, יש לו עליו כלום, האט ער נאך עפעס א שייכות מיט אים האט ער אים שוין פארקויפט, שנאמר וואס עס שטייט והוא אין יחזקאל קפיטל כ פסוק ל ב והעולה על רוחכם, היו לא תהיה, דאס וואס עטס זאגטס דאס וועט נישט זיין.

אין חוץ לארץ האט זי נישט געשטארבן ווייל זי האט געהאט גרויסע זכותים, און בזכותו אין די גרויסע זכותים וואס יעקב אבינו האט געהאט לא ישב בארץ עם שני אחיות האט ער נישט געקענט וואוינען אין ארץ ישראל מיט צוויי שוועסטער ווייל די עיקר תורה ומצוות איז דאך אין ארץ ישראל והיא היתה הנשאת באיסור אחוה איז זי געשטארבן ווייל זי איז געווען די וואס האט חתונה געהאט די צווייטע איז אלס א שוועסטער איז זי געווען די איסור ונראה זאגט דער רמבן שנתעברה מיט בנימין קודם בואם בשכם פאר זי געקומען אויף שכם איז זי שוואנגער געווארן מיט בנימין ולא נגע בו בארץ כלל, קיינמאל נישט געהאט א מגע ומשא אין ארץ ישראל, די צוויי אחיות. סאו, דאס איז וואס דער הייליגער רמבן זאגט. נאכדעם גיבט ער א זאג, ואין רשות לפרש בענין הארץ יותר מזה, איך טאר נישט מער מפרש זיין, אבל אם תזכה להבין הארץ הראשונה הנזכרת בפסוק בראשית ונזכרת בפרשת אם בחוקותי, דו'עסט. קוקן אויף די צוויי פלעצער רעדט מען בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, וועסטו וויסן תדע סוד נשגב ונעלם, אבער די רמבן זאגט עס דיר נישט אויס, דער זעלבער רמבן זאגט אנפאנג ווען ער רעדט דארטן פון בריאת עולם, זאגט ער טאמער מיינסטו איך וועל דיר מגלה זיין די סודות פון בריאת עולם זאג איך דיר איך וועל דיר עס נישט מגלה זיין, כ'וועל זיין ווי מגלה טפח ומכסה טפחיים, ותבין וועסט אויך פארשטיין וואס ס'ווערט געברענגט אין תנחומא, בית המקדש של מטה, של מעלה מכוון כנגד בית המקדש של מטה, וכבר רמזתי את זה בפסוק כי לי הארץ אין שמות קפיטל יט פסוק ה. עניוועי, ס'איז דא דא מורא'דיגע גרויסע זאכן, סודות, און פארשטייט זיך אונזער הייליגער רבי האט עס אויך געוואוסט נאר געטענה'ט אז דא איז אסאך מינות וכפירה און טאקע וועגן דעם ווייל ס'איז זייער הויעך איז דא מער מינות וכפירה און סגייט אייביג אזוי דאס איז זה לעומת זה איז למעשה מקיים זיין מצוות אין ארץ ישראל דא איז די עיקר קיום תורה ומצוות ומעשים טובים. הגם מ'איז מחויב עס צו טון אין חוץ לארץ אויכעט, איז לויטן רמב"ן קומט אויס אז דאס איז נישט מער ווי כדי ווען מ'וועט צוריק קומען מערטשעם נאכדעם ווען דער אייבערשטער וועט אונז אויסלייזן זאלן נישט זיין די אלע זאכן פרעמד, און איך האב אייביג משתוקק געווען בפרט נאך די די גאנצע נס וואס איז געווען בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול חשמונאי וואו איז עס געווען אין ארץ ישראל איז למעשה. מ'גייט ארויס אין די גאס מ'שעמט זיך נישט דאס איז וואס כ'האב ליב, איך וואלט געוואלט זען אז מ'זאל ארויסגיין אין וויליאמסבורג אין בארא פארק אין די גאס און צינדן אזא חנוכה לעכט.

ס'איז נאר אזוינפיל אז ווען איינער איז זיך אביסל מקדש און מטהר און ער וויל טרעפן דעם אמת, טרעפט ער אז דא איז אנדערש די גאנצע עבודת השם ווי אין חוץ לארץ. שוין, ברוך השם כ'האב געהאט א זכי' האבן מיר נעכטן געצינדן, און איך רעד דערפון באריכות אז דער עולם זאל וויסן אז ס'איז דא פלעצער וואס ס'איז מער הייליג פון אנדערע, אזוי ווי ס'איז דא, די משנה ברענגט, ס'איז דא עשר קדושות, ירושלים איז מער פון דעם, דער איז מער פון דעם, ס'איז דא פלעצער וואו ס'איז מער מסוגל און ס'איז מער קדוש. אוואדע מען גייט זינדיגען דארטען ווען עס טויג נישט, און נאך דערצו אז מען טוט עבירות אין ארץ ישראל איז עס אסאך הארבער אויכעט. ווען א איד האט געוואלט פארען אויף ארץ ישראל פרעגט אים מונקאטשער רב פארוואס ווילסטו פארען דאס איז נאך די מנחת אלעזר זאגט ער ווייל שטייט עיני השם בה מראשית השנה ועד אחרית שנה זאגט דער מונקאטשער רב זאגט דעם איד טו מיר א טובה שטופ דיך נישט דעם אייבערשטען אין די אויגען זוך דיר נישט די גליקען עניוועי אבער עס איז געווען זייער שיין איך האב באמת הנאה געהאט און דער אייבערשטער זאל מקבל זיין אונזערע מצוות און מעשים טובים ביז ער וועט אונז שוין שיקן משיח צדקינו. יעצט, כדי דער עולם זאל וויסן וואס דאס איז חנוכה, וויל איך קודם געבן אביסל א אינטראדאקשן. ס'איז דא אין רמב"ם הלכות חנוכה פרק ג', הלכה א', שטייט אזוי, בבית שני ביים צווייטן בית המקדש כשמלכו ווען זיי האבן געקעניגט יוון, די גריכן, גזרו גזירות על ישראל, וביטלו דתם האבן זיי מבטל געווען זייער געזעץ, מ'זאל נישט האלטן תורה ומצוות, ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות.

וטמאו הטהרות האבן מטמא געווען די טהרות וצר להם לישראל, זיי האבן זייער שטארק וויי געטון פאר די אידן מאוד זייער מפניהם, זיי האבן זיי זייער וויי געטון ולחצום לחץ גדול און זיי האבן זיי זייער שטארק אונטערדריקט עד שריחם עליהם אלקי אבותינו והושיעם מידם, ביז דער אייבערשטער האט זיך מרחם געווען, דער גאט פון אונזערע עלטערן האט זיי מציל געווען והצילם וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים און די קינדער פון די חשמונאים די כהנים. הגדולים האבן גובר געווען והרגום און זיי האבן זיי געהארגעט והושיעו ישראל מידם והעמידו מלך מן הכהנים וחזרה מלכות לישראל ס'איז צוריק געקומען די מלכות פאר די אידן יותר על מאתים שנה עד החורבן השני קומט אויס די נס פון חנוכה איז געווען בערך צוויי הונדערט יאר וואס די בית המקדש איז געשטאנען. ווייל צוויי הונדערט יאר נאך דעם האבן אידן ווייטער געפירט, און דער בית המקדש איז דאך געשטאנען פֿיר הונדערט און צען, פֿיר הונדערט און צוואַנציק, ווענדט זיך די ערשטע צו די צווייטע, איז רעדט מען בערך נאך צוויי הונדערט יאר וואס איז געווען א בית המקדש. יעצט זאגט דער רמב"ם. הלכה ב', וכשגברו ישראל על אויביהם ואבדום בחמישה ועשרים בחודש כסלו היה. ס'איז געווען פֿינף און צוואַנציק טאג אין חודש כסלו, ונכנסו מ'איז אריין להיכל צום היכל ולא מצאו, מ'האט נישט געטראפן שמן טהור במקדש אלא פך אחד נאר איין קליגל, ולא היה בו להדליק אלא יום אחד בלבד, ס'איז נאר געווען גענוג צו צינדן איין טאג והדליקו מהם נרות המערכה שמונה ימים מ'האט געצינדן די לעכט אַכט טאג עד שכתשו זיתים ביז מ'האט אויסגעקוועטשט נייע זיתים,

בכל לילה ולילה בשמונת הלילות להראות צו ווייזן און לגלות הנס, וימים אלו נקראים חנוכה, דאס הייסט חנוכה, והם אסורים בהספד, טאר נישט זאגן קיין הספד, און בתענית, מען טאר נישט פאסטן, כימי הפורים, אזוי ווי פורים, הדלקת הנרות בהם מצוה מדברי סופרים כקריאת המגילה, דאס אנצינדן די לעכט איז א מצוה מדברי סופרים אזוי ווי די קריאת המגילה, נו זאגט די רמב"ם, פרק ד', כל שחייב בקריאת המגילה חייב בהדלקת נר חנוכה. ווער ס'איז חייב בקריאת המגילה איז מחויב אין נר חנוכה והמדליק אותם בלילה ראשון מברך שלש ברכות ואלו הם, די ערשטן טאג איז אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה אדער חנוכה וזהו, נאכדעם ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם שעשה נסים לאבותינו בימים בזמן הזה, און נאכדעם ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. שוין, און זאגט דער רמב"ם קלאר אז די שהחיינו מאכט מען נאר דעם ערשטע נאכט, סאו דאס איז געווען די מעשה פון חנוכה. עס ווערט אויך געברענגט אז חודש טבת און שבט וואס געהער פאר עשו הרשע, דא אסאך דרשות וועגן דעם, למעשה אז כלל ישראל האט א ציווי פון די חז"ל אז אונז זאל מיר באלייכטן דעם גלות, אונז ברענג מיר אראפ אזויפיל אורות אין אזא חושך, אונז זעמיר די וואס אונז וועק מיר אויף די גאנצע אידישע וועלט מיט דעם לעכט צינדן, איז דארף מען וויסן מיט וואס בלייבט מען, איז אזוי, יעדער מענטש דארף זיך מתקן זיין אביסל לערנען מער תורה, התמדת התורה, קינדער, התמדת התורה, אריינברענגען אין זיי אהבת השם, די ליכטיגקייט פון די לעכט, נר מצוה ואור תורה, די פרויען דארף מען זיך אריינברענגען אז זיי זאלן אנהייבן צו האלטן מער טהרת המשפחה, און די וואס זיי האלטן זאלן עס האלטן מער מיט אלע דקדוקים, ס'איז זייער וויכטיג. די אידישע טעכטער וואס האבן זיך מוסר נפש געווען און זיי האבן זיך נישט געוואלט לאזן פון די יוונים, איז דא א ספר וואס הייסט רוקח, רוקח איז א הייליג ספר, ס'איז דא די ספר חסידים ברענגט כל דבריו דברי קבלה, ער האט אלעס געהאט מקובל פון מלאכים פון שרפים פון כביכול אליין, ברענגט ער דארטן. אז ביי יעדן אין שטוב איז אויסגעוואקסן א מקווה פאר די פרויען וואס זיי האבן זיך מוסר נפש געווען און זיי האבן געהאלטן טהרה, זיי האבן נישט געטאטשט די מענער ווייל זיי האבן נישט געהאט קיין מקווה ווייל די יוונים האבן גוזר געווען מען זאל נישט גיין אין מקווה, סאו דאס דארף אונז אריינלייכטן אז אונז זאל מיר האבן מער א ברען פאר א מקווה, און ווען מען פארט ארום יעצט איבער די גאנצע וועלט, דארף מען וויסן ווי כשר די מקווה איז, און נישט סתם וואו ס'איז דא א וואסער זאל מען זיך אריין א טינק טון, ניין ניין ניין, מען דארף זייער אבאכט געבן, און וועגן דאס איז די פשט ס'איז געשען שעשו ניסים לאבותינו, וואס איז געווען די ניסים? און זאגן די ספרים אז ס'איז יעדן אויסגעוואקסן א מקווה, שטעל דיר פאר וויפיל טויזענטער אידן האבן זיך נישט געבויגן צו די יוונים. יעדן איז אויסגעוואקסן א מקווה ביי זיך אינדערהיים. נאכדעם דארף מען וויסן, די יוונים האבן געוואלט מען זאל זיך מסייבן זיין, קולטור, עקסערסייזעס, די אלע זאכן, באמת עס פעלט אויס די אלע זאכן פאר געזונטהייט, אבער נישט צו מאכן דערפון א גאנצן פראגרעם. און ס'דארף מען זייער שטארק אנהייבן צוריקצוקומען אז די לעכט פון חנוכה זאלן אריינברענגען אינעם מענטש א נייעם אנפאנג, א נייעם סטארט. מען דארף אויך זען צו וואטשען די קינדער, זייער שטארק וואטשען אויף די קינדער, איך לייג דא ארויף איינער וואס האט מיר געזאגט, האט מיר אריינגעלאזט א מעסעדזש, איך וויל איר זאלט עס הערן, ער זאגט ער הערט אויס ער מיט אלע זיינע קינדער מיין האטליין, און ווען נישט דאס וואלט ער שוין געהאט ווען א קינד וואס וואלט געווען נעבעך גערעיפט אויך, הערטס אים אויס.
שלום עליכם איך וואוין דא אין לאנדן, איך האב פשוט גערעדט מיט א איד וועגן אייך. האט ער מיר דערציילט די מעשה ער הערט אייך יעדע וואך מיט א שבוע בשבוע אן א אויסנאם, און כדי צו דעמאנסטרירן וואס איז דען די וועג וואס מען רעדט צו יא געבן און צו לאזן הערן פאר די מענטשהייט זאל זאגן אז מען רעדט צו אפן, האט ער פארציילט די מעשה, האט ביי זיך אינדערהיים מ'רעדט פון דעם.

אז ווען זי איז געווען א כלה, חתן האט זיך נאך געפרעגט, ווען זי איז געווען א כלה, האט זי געדארפט גיין עפעס א געשעפט ביינאכט, און מ'האט נישט געהאט ווער ס' זאל מיטגיין מיט איר, האב איך געטראכט איך מוז מיטגיין, ווייל מ'טאר נישט לאזן אליינס צו צו א מיידל אין אזא עידזש, מ'טאר נישט, איך בין מיטגעגאנגען, ס'איז א ריזיגע געשעפט אזוי ווי וואל מארט.

מען קריגט זיך ארום איינס אן א לייב, וואס האסטו דערפון, דו בלייבסט די זעלבע שלעפער, קודם האט עס אפגעהארגעט א גאנצע קהילה, ווען ער זאגט אז מען זאל יא גיין א פראטעסט זאגט יענער מען זאל נישט גיין, כ'וויל עטס זאלטס הערן א קלייניקייט וועגן וואס וועט באמת ברענגען משיח'ן, וואס וועט אים ברענגען, הערטס אויס. משיח'ן וועט מען נאר קענען ברענגען דעמאלטס אז מען וועט האבן אחדות צווישן יעדן, כ'וויל עטס זאלטס אויסהערן א שטיקל דבר תורה. ווי ליוו טודעי מיי פרענדס אין א טיים

ענד די יוניטי וויל ליעד אס טו די קאמינג אוו משיח ספידילי אין אר דעיס ענד תיכף ומיד ממש טענק יו ווערי מאטש.
סאו אויף דעם ווארט מען אין הימל. אביסל יוניטי אחדות. אמאל איז געווען מ'האט געזאגט ער איז אן אפיקורס א כופר אהער מיט אהין, אבער וואס איז געשעהן מיט יעדע קהילה? יעדע קהילה איז געווארן צו צוברעקלט און צו צושלאגן, וואס פעלט דאס אויס? רבותי ווי העוו טו סעטל אווער סעלווס. ס'איז דא אכט מנורות, אכט טעג וואס מ'האט געצינדן, יעדע טאג איז עפעס אנדערש, מ'ברענגט שוין אריין פון ויהי ביום השמיני נאכדעם וואס משיח העט קומען, מ'דארף זייער זייער זייער אריין נעמען אין זיך דעם חנוכה לעכט, אז מ'זאל האבן אביסל אחדות, איינער לויפט מיר נאך אין די גאס, ער שרייט מיר, נישט יעצט, צען יאר צוריק, פינף יאר צוריק, בקיצור פרעג איך אים אנטשולדיג וואס האב איך דיר געטון, זאגט ער איך ווייס נישט, זיי האבן אריין געברענגט אזא שנאה קעגן דיר אז איך, איך לאז אויס מיין כעס צו דיר. דאס טאר מען נישט. ווילסט אויסלאזן דיין כעס, גיי צו א גוטן דאקטער, נעם א גוטן נערוון פיל, לאז עס נישט אויס אויף יענעם, דאס האט מען געטון אלע יארן אין אונזער קאמיוניטי. וואס קלויזנבארגער רב איז אונז שולדיג געווען ווייס איך אויך נישט, דער מענטש ארויסגעטריבן ווי א הונט, און די אלע אנדערע ערליכע אידן, און דער וואס איז נאך דא געבליבן, דער האט דאך אונטערדריקט ווי א הונט זענען זיי אונטערדריקט די אלע רבנים. איך ווייס באמת נישט, זיי גייען פירן א סדר? זענען ארויס פון מצרים אכתי עבדי אחשוורוש אנן, מ'איז אדער אהרן'ס בהמה, אדער זלמן לייב'ס בהמה, אדער אין וויזשניץ די אלע אכט ניין בהמה רעבעס, און דעט דעטס נאט א וועי טו דו איט. מענדעלע דרייווט אן א גאנצן רישות דרייווט ער אן דארטן, ער שלאגט זיך מיטן ברודער, יעצט האט ער געכאפט א נערוון בראך, ווי קומען אונז אן מיט די אלע שטותים? רבותי לאמיר זיך זעצן. יעצט אז ס'קומען די לאנגע ווינטער נעכט, דאס איז אזוי קדושה ווי חול המועד, דארף מען אנהייבן זיך צוריק צו טרעפן. כ'וויל ענק לאזן הערן נאך איין שיין ווארט פארוואס מען צינדט אכט טאג. וואס איז געווען? ווייל די ערשטן טאג האט מען דאך געטראפן גענוג אויל. הערט אויס א שיין ווארט און טוט זען וויאזוי מען מוז אנהייבן מיט גארנישט און וואס מען קען אלס עררייכן. דער נר חנוכה בלייבט ביז משיח עט קומען, און דאס באגלייט אונז אין גלות, און נאכדעם וועט מען אויך צינדן, מ'עט דעמאלטס אויך צינדן דעם נר חנוכה, ס'וועט קומען די מנורה פון בית המקדש. יעצט הערט אויס א געדאנק, מען זאל וויסן וואס מען דארף טון. דער'ס א וואנדערפול סטארי אבאוט וואן אוו די גרעיט חסידיק מאסטערס

איך האב ענק דאס געזאגט, קינדערלעך, די לעכט גייען אוועק, אבער די אור, וואס יעדער האט ממשיך געווען, בלייבט. איך האב ענק געזאגט, אפילו איינער איז פארכאפט אין תאוות רעות און אפילו אין דראגס, מיט'ן כח פון דעם נר חנוכה, און מיט'ן כח התפילה וואס ער בעט דעם אייבערשטן, ראטעווע מיך, עט ער ווערן אם ירצה השם געראטעוועט. יעצט, איך זאג נישט אז טאמער דארף ער גיין פאר העלפ און ער דארף גיין אין געוויסע ריהעב זאל ער גיין, אבער ס'וועט. צוהעלפן אז ער זיך קענען ארויסדרייען פון די אלע שלעכטע עליס און די אלע שלעכטע גאסן ווי ער איז אנגעקומען. האטס אלע א פרייליכן און א לעכטיגן יאר און עטס זאלטס געדענקען די מעסעדזש, ס'מוז זיין ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, ס'מוז זיין אז מ'מוז דורכגיין די טונקל די פינסטער מיט אלע צרות, נאכדעם קומט ויהי בוקר. ס'איז דא נאך איין זייער א שיינע דבר תורה. ס'רעדט אויך פון די זעלבע וואס איך רעד, אז דאס בענקעניש וואס די חנוכה מנורה ברענגט, מיט די ליכטיגקייט וואס דאס ברענגט אריין אין א אידישע נשמה, דאס בלייבט אויף א גאנץ יאר און אויף אייביג, דאס קען מען נישט צונעמען וויפיל דו האסט נאר געזינדיגט, איט וויל נעווער גאו עוועי, ווייל א זאך וואס א מענטש בענקט און ער האפט און ער האט נישט, קען מען פון אים נישט צונעמען. נו זאלסט אויסהערן נאך איין שיינעם דבר תורה. און מיט דעם וויל איך ענק שוין לאזן, אז עטס זאלטס אנהייבן דאס יאהר אזוי ווי עס דארף צו זיין, און ווי מען זאגט זיך טוישן פון אלע שלעכטע דרכים, און עטס וועטס אי"ה מצליח זיין. איט איז א ווערי סטרעינדזש און פעסינעיטינג מדרש, אוער סעידזשעס טיעטש דעט די דזשואיש פיפעל קאמפליעטעד די בילדינג אוו די אינטייער משכן

דעט דעזייער וויטש נעווער דייס, העפי חנוכה. שוין, סאו דער עולם זעהט, מ'האמיר ברוך השם דורכגעגאנגען חנוכה, מ'האמיר ברוך השם געצינדן אויל, ס'איז אריין אין אונזער נשמה, און יעצט דארף מען עס פרעזערוון, מ'דארף מיט דעם גיין און אנהייבן א נייעם אנהייב, חנוכה מ'טוט באנייען דעם בית המקדש, מ'טוט זיין בית המקדש באנייען. און קיינער זאל נישט זאגן כ'האב שוין אזויפיל געזינדיגט, כ'האב שוין אזויפיל יאר נישט געהיטן שבת, כ'האב נישט געהיטן טהרה, כ'האב געגעסן טריפות, דער איז אלוועיס ע ניו ביגינינג. דו זעהסט היינט אויס פונקט אזוי ווי דער בית המקדש האט אויסגעזעהן ווען מ'האט אריינגעברענגט חזירים און מ'האט גע'שחט'ן דארטן פאר זייערע אפגעטער, און מ'האט געטראפן איין קריגעלע און דעט טורנד עווריטינג עראונד. האטס מיר אלע א פרייליכן שבת און א גוטן חודש און א הערליכן לעבעדיגן און ליסטיגן חנוכה.